א גוטן ערב שבת קודש פרשת בא. איך האב געוואלט זאגן פארן עולם, כ'האב שוין געמאכט איין עמורדזשענסי און נאך אן עמורדזשענסי, ס'איז אזויפיל צו רעדן און צו רעדן, ס'איז ממש כלל ישראל נעבעך דעטיריערעיט. קודם האב איך געוואלט זאגן אז מ'האט יעצט אין בארא פארק געשטאכן א מענטש ער הייסט בנציון אויש ער ארבעט ביי יאסי'ס וויין אויף עיטינט עוועניו ביטווין פיפטי סעווענט און פיפטי עיטט סטריט ס'אריינגעקומען א רוסישער האט געזאגט איך מוז האבן דעם טראפן ליקער און ער האט געזאגט אן א געלט געב איך דיר גארנישט האט ער ארויסגענומען א מעסער האט געשטאכן אפאר מאל, מ'האפט ער וועט זיין געזונט, עס זעט אויס אז מ'קען אים סעיוון. איר וועט אויך הערן די וואך וואס איך רעד אויפן האטליין ס'איז געווען אזוי, איין הריגה איז געווען בני ברק ווי א בחור האט געשאסן א צווייטן ווייל ער האט נישט באצאלט די דראגס, און איינער פון די בחורים זענען געווען מאלעסטעד, אזוי האב איך אינסייד אינפארמעישן באקומען, נאכדעם איז דא נאך איינער ווי א ראש ישיבה. פון די ישיבה בן איש חי הרב אדרי וואס מ'האט אריינגענומען דארטן בחורים וואס זענען צוריקגעקומען שוין פון די אנדערע זייט פענס, דער ראש ישיבה אליינס איז אויך געווען אזא איינער וואס איז צוריקגעקומען פון די אנדערע זייט פענס, און ער האט אריינגענומען די אלע בחורים, די סוף איז געווען אז ער האט אריינגענומען א בחור, ער האט נישט געוואוסט און מ'האט דעם בחור געזוכט, די פאליס האט אים. געזוכט, ענדליך האט אים דער ראש ישיבה ארויסגעווארפן, איז דער בחור וואס מ'האט ארויסגעווארפן איז צוריק געקומען האט אנגעריסן פאר אפאר בחורים די ביינער, איז געגאנגען דער ראש ישיבה און האט אים גערופן פאר א מיטינג, בקיצור אינמיטן די מיטינג איז געגאנגען דער ראש ישיבה און ער האט ארויסגענומען א גאן און ער האט אים געשאסן אין פיס, געהערט? ס'איז א נייע וועג ווי דער ראש ישיבה איז טוט מען עפעס גארנישט. זכות דעם בחור. יעצט פאר דעם בחור וואס האט צוגעהאלפן דעם ראש ישיבה האט מען געגעבן פינף יאר, און פאר דעם ראש ישיבה שטייט נישט וויפיל יאר מען האט אים געגעבן, און נאכדעם איז דא א פערדע אינצידענט וואס איז געווען איז אין ארץ ישראל, ס'הייסט איינס אין אמעריקע און דריי אין ארץ ישראל, די פערדע איז געווען אז א בחור האט זיך צושלאגן מיט א צווייטן, מען ווייסט נאכנישט פארוואס, קען זיין אויך וועגן דראגס, האט ער אים אריינגעווארפן אין א גארביטש קען און ער האט אים פארברענט, די געגנט האט געשמעקט ווי ס'שטינקט עפעס, אבער מ'ווייסט דאך אין ארץ ישראל ווי ביי אים מיינד יור אוין ביזנעס. און יעצט האט מען אים געטראפן, מען האט אים געזוכט אפאר טעג, מען האט אים געטראפן פארברענט אין דעם גארביטש קען, אזוי ווי לייבעלע קעלעצקי'ס מעשה, דאס איז געווען שוין פארברענט, ס'איז געקומען די חלקים און נאך געקומען לקבר ישראל. רבותי כלל ישראל איז דעטיריערעטינג, יעדער גייט שוין היינט מיט גאנס, מ'האט אמאל געזאגט אז פערציג יאר פאר מ'איז פארטריבן געווארן האבן זיך די בית דין, די סנהדרין האבן ארויסגעצויגן פון לשכת הגזית און האבן זיך אוועקגעצויגן, ווייל די גמרא זאגט אויף אן אנדער פלאץ אז מען האט נישט דן געווען דיני נפשות אויב ס'נישט געווען סנהדרין בלשכת הגזית. און זעהט אויס די בית דין די סנהדרין האבן געזעהן אז ס'איז דא צופיל הריגות, זיך מיישב געווען קודם גייט מען אוועק פון לשכת הגזית און נישט קענסטו יעדן טאג הרג'נען גאנצעטע חמרים חמרים מיט מענטשן, נעבעך אן אומגליק און נאכדעם איז געקומען דער חורבן. איך האב גערעדט אויך די וואך וועגן מיסטער טאמסאן וואס האט איבערגענומען טשארלס היין'ס אפיס. האט געזאגט אפילו דעם טוילעט סיעט וויל ער מ'זאל טשענדזשען, און איך רעד דא אריכות אז מונקאטשער רב ווייסט דען נישט אז מ'דארף טשענדזשען אלע זיינע טוילעט סיעטס דארטן ביי אים אין בית מדרש? כ'האב אבער אויך געוואלט צולייגן אז סאטמארע קהילה דארף טשענדזשען די חברה קדישא אין די חברה קדישא צימער די בענקלעך ווייל שלום שניצלער האט אויף די בענק ארויפגעלאזט זיין זרע לבטלה מיט די בחורים זרע לבטלה. דער גוי טאמפסאן ווייסט מער ווי ווי סאטמארער איד ווייסט, ער ווייסט מ'דארף טשענדזשען קודם כל יענעמ'ס טוילעט סיעטס אזוי קאראפטעט געווען ער איז, זיכער אז מען האט דארט געטוהן זנות, און אונז קען מען זיך נישט אפלערנען קיין מוסר. און אויך דער סקווערער רבי אין זיין סיעט, מיר האט דערציילט דער בחור וואס האט געוויינט צו מיר, הערשי האט אים מאלעסטעט אויפן רבי'נס סיעט, דער רבי געזעסן פארנט, דאס איז געווען זיין סיעט, נישט אזוי ווי סאטמאר וואס איז געזעסן אין בעק, ער איז געזעסן פארנט, און הערשי האט געדרייווט מאלעסטעט בחורים אינעם רבי'נס סיעט, ס'הייסט הווי אומר אז דער רבי האט זיך אריינגעזעצט אינעם זרע לבטלה, פון די אלע בחורים מיט הערשי ברייער, און ער איז דער צדיק קדוש. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'רעגט מיך מורא'דיג, יעצט האט דוב הייקינד געהאט א אסיפה אז מ'גייט שוין אריינלייגן די קאלעצקי קעמערעס, אז ס'איז שוין געשען נאך אן אינצידענט יעצט אין בארא פארק אז די שווארצע זענען נאכגעלאפן מענטשן און זיי געקלאפּט. איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך, דאס האט מען שוין געדארפט אריינלייגן צוויי יאר צוריק, אה קען זיין ער האט געהאט א ווייטן בליק דער קאלעצקי האט זיך געלאזט הרג'נען צוויי יאר צוריק אז ווייל יעצט האבן די שווארצע מאכן אזא געים פון האקן העט מען דארפן האבן די קעמרעס, דער דוב הייקינד איז אזא פול אף פעיק פאני פראוד איטס אנבעליוועבל, ער מיט יענקי דאסקאל מיט די גאנצע חברה, נאר אז דער עולם האט זיך, פיין איף איטס גוד פאר יו איטס גוד פאר עווריבאדי, דעיס איז דען די, יעצט דארף מען אריינלייגן קאלעצקיס ווייל די גוים לויפן נאך די אידן און מען קלאפט, ס'האט עפעס אזא נאמען דאס געשלעגעכץ, וואט אר יו קידינג? איי דאנט אנדערסטענד דיס האול טינג, מ'האט געדארפט. מאכן דאס צוויי יאר צוריק, נאר מ'קריגט זיך ווער ס'האט עס באקוקן, און אזוי ווי אונז וויל מיר נישט יענקל דאסקאל זאל עס באקוקן, יענקל דאסקאל וויל נישט אז די פאליס זאל עס באקוקן, איז געבליבן אן גארנישט. דוב הייקינד, שעים אן יו, ווי אר ווערי ווערי סורפרייזד. יעצט נאך א זאך, ס'איז דא איינער יענקי קרעמער, ער איז פון סקווער, ער איז א איד מיט א רויטע בארד וואס ער האט אנגעכאפט א שווארצן אין א האספיטאל, אין פרעסבעטעריען, און מ'האט אים איינגעזעצט. למעשה יעצט איז איינער קרעמער האט מען אים ארויסגעגעבן זיין באדי ער איז געשטארבן אין סעפטעמבער און יעצט איז שוין דזשעניוערי שוין סוף דעסעמבער יעצט די בלאגערס און אפילו די צייטונג דא עפעס אזא צייטונג אין אפסטעיט האט זיך טועה געווען זיי האבן געזאגט ער איז אויך געווען דער וואס מען האט אים דעמאלטס איינגעזעצט וועגן די פרשה פון די קאלאמביע פרעסבעטעריען. איך האב עס נישט געוואלט מעלדן ווייל איך קען דעם מענטש, איך ווייס אז ער איז נישט געגאנגען זיצן ווייל סקווער האט ערלעדיגט אז מען זאל אים אפילו נישט פראסעקיוטן, איך האב דאך געווארט מען זאל אים פראסעקיוטן, ס'איז קיינמאל נישט צוגעקומען צו קיין פראסעקיושן, האב איך גראד אנגעקאלט די צייטונג, איך האב זיי אפגעקאלט די בלאגערס, שטרייכטס עס אויס, האבן זיי געזאגט ס'איז נישט אמת, זיי האבן פונקטליכע אינפארמעישן, בין איך דירעקט ארויסגעפארן אויף סקווער אים צו זען און איך האב אים געזען, ער לעבט, האב איך זיי אפגעקאלט אז ער לעבט, סא דאס איז נישט דער יענקי. קרעמער והוא לא היה בתוך היודן הנודעים, ער איז נישט געווען דער יענקל קרעמער וואס מען האט אים געכאפט אין קאלאמביע פרעסביטעריען טאטשן א שווארצן, ניין ניין ניין, יעדער איד וואס מען האט אים געכאפט טאטשן א שווארצן פון סקווער האט זיך ארויסגעדרייט פון אלע משפטים כדרכם, און למעשה דער יענקל קרעמער איז אן אנדערער, און זעט אויס אז צו פרום איז ער נישט געווען, ווייל ווי קען זיין אז ער ליגט שוין פון סעפטעמבער אין די מארג און קיינער איז אים נישט געגאנגען נעמען, ער איז שוין טויט אפאר חדשים, ס'איז א פאני סטארי די גאנצע. צו זיך. כ'האב אויך געוואלט זאגן, מען האט געטיילט היינט צעטלעך און מען טיילט יעצט שוין א גאנצע וואך צעטלעך אז יעדער זאל קומען צום משפט אין מאנסי וואס ס'גייט זיין פאר דעם שייגעץ משה טורנער, און מען דארף, מען האט שוין גערעדט מיט די דזשאדזשעס, מען האט שוין גערעדט מיט די דיסטריקט אטוירני, מען דארף זען אז דער מענטש זאל זיין אוועקגעלייגט אויף אייביג, ער האט ווייעלעיטעד די פראבעישאן, דער איז נאו ריזען וואס ער זאל זיך דרייען אין די גאס, סאו מען בעט יעדן איינעם. אז דער עולם זאל קומען און געבן חיזוק פאר די וויקטעמס, ס'איז דא טויזנטער וויקטעמס, דער מענטש איז שוין א חזר אזוי זייער זייער אסאך יארן. דעם קומענדיגן דינסטאג, דאס איז דינסטאג בשלח, דאס איז ווען מען זאגט פרשת המן, המן מן התורה מנין, דער איז א שטיק המן, האט מכשיל געווען המן איז מזרע עמלק, און עמלק האט מכשיל געווען מיט פגם הברית און מיט משכב זכר. איך בעט דעם עולם, ס'איז אין ניו סיטי, ס'איז נישט אין סקווער, ס'איז אין ניו סיטי, אין פראנט פון דזשאדזש קעלי, יעדער זאל קומען און געבן סופארט פאר די וויקטעמס, נישט פארן חזר קאטשקע רב ער וועט קומען אזוי איינגעבויגן אינגאנצן זעט אויס ווי די האולי שמאולי ער האט געגעבן פאר משה טורנער, איך בעט אויך שלעזינגער זאל אויך קומען, זאל ארויסווייזן זיין טמא'נעם פרצוף, אויכעט איין שטיק זנאי רב שלעזינגער.

טיילט עס דארטן ביי ראקלענד קאושער און מען בעט יעדן איינעם זאל קומען, יעצט טאמער וועט עטס נישט קומען און ער וועט ארויסגיין פריי טוט זיך מען נוקם נחום ראזנבערג זיין אין נחום ראזנבערג האט אזוי שווער געארבעט און עס איז נישט געווארן, העי דו האסט א נקמה אין דיין קינד ווייל דער גייט טאטשן און סטרייקן דיין קינד, ער קען זיך נישט איינהאלטן האט ווייעלעיטעד בעיל, געהאט פאלשע קאר, פאלשע לייסענס. ס'איז אנבעליוועבל וואס דער מענטש איז. סאו דזשאסט ביקאוס ס'איז דא דארטן דער דזשיקעווער מעליצער רבי מיינסטו אז ס'וועט זיין אלעס גוט? ס'וועט נישט זיין גוט, זארג דיך נישט. כ'האב א ידיעה, כ'ווייס נישט ווי קראנט ס'איז, אז די עף בי איי ווייסט אז ער האט געגעבן אן עצה פאר דעם מעסטער מיינדעד גנב משה שטערן אז ער זאל אונטערשטעלן פאר דעם פאר די פרוי דעם מעיאר אזא שטיקל ווייל ער האט זיך געוואלט ראטעווען ער זאל נישט גיין זיצן ווייל ער האט גע'גנב'עט עפעס הונדערט פֿופֿציק מיליאן דאלער. יעצט שווימט ארויס אז ביהיינד די גאנצע זאך. וויאזוי צו סקרוען דעם מעיאר, די פרוי איז גאר געווען דער מעליצער רבי ווייל ער איז גוט מיט די fbi ווייל ער האט זיך איינגעשטעלט און כלומר'שט מיט די גאווערמענט נאר ער יוזט אויס זיין פאוער פאר שלעכטס סאו טאמער דאס גייט יעצט אמת'דיג ארויסקומען גייט ער זיך טרעפן אין דזשעיל יא אינאיינעם מיט דעם משה שטערן ווייל עניוועי אויף דעם בין איך נישט אחראי סאו אויף דעם נעם איך א דיסקלעימער ווייל יענער וועט נישט קומען פארווערד עניוועי צו זאגן פאר מיר אז יא ער האט דאס געזאגט סאו בקיצור דאס איז געווען אן עמורדזשענסי צום עמורדזשענסי. יעצט קומט אן עמורדזשענסי און נאך א שיעור און כ'רעד וועגן שווה ומאוחר, הערטס עס אויס און האטס הנאה מיטן אייבערשטנס הילף. געוואלט זאגן פארן עולם כ'האב שוין געמאכט מיין דרשה, נאר איך מוז צולייגן אביסל אן עמורדזשענסי אזוי ווי יעדעס מאל דארף איך אלץ צולייגן עפעס. קודם האב איך געוואלט זאגן ס'איז אוועק די וואך הרב שפיצער, ער איז געווען דער רב פון קהל אור החיים אין בארא פארק, ער איז געווען אמאל דער דיין אין ווין, האב איך געוואלט רעדן אביסל, כ'האב געהערט אז זאליק האט אים אויך מספיד געווען אז ער קומט ארויף אויף יענע וועלט צו די גרויסע צדיקים. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, כ'וויל זאגן אז ער זאל ארויף קומען אויף יענע וועלט און ער זאל גיין זוכן דעם קיוויאשדער רב, דעם עוכר ישראל וואס ער האט אונטערגעשריבן קעגן דעם האטליין, ער זאל זעהן ווי ער האלט דארטן. מען האט אים שוין מסתם געגעבן דעם יין המשומר נאר אן א בעכער, און מען האט אים געגעבן דעם שור הבר מיטן לויתן און אן א גאפל. ער וואלגערט זיך דארטן אין אלע חולשות'ן וואס איז דא. ס'איז אנבעליוועבל. און פארוואס זאג איך עס? וועל איך ענק זאגן זייער פשוט רבותי, ווערי ווערי סימפל. דער מענטש האט נעבעך אן אייניקל וואס מען האט אים מטמא געווען. מטמא געווען, אונז ווייס מיר ווער ס'האט אים מטמא געווען, אונז ווייס מיר אלעס. איז ער אוועקגעלאפן. און ער האט זיך געוואלגערט אין פלארידע, ביז ס'האט אים געטראפן נעבעך אן אנדערער וואס מ'האט אים מטמא געווען פון קאפ ביז פיס, און אזוי ווי ס'איז דאך דא א צוויי טמאים האבן זיי זיך אויפגעוועקט ס'איז חוזר וניעור. שפעטער איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט זיין טאטן דאס איז דער זון פונעם רב, ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן איך ווייס ווי דיין זון געפינט זיך, האט די מאמע געזאגט איך געב עני פרייס איך זאל אים כאפן און טרעפן, כ'וויל מיט אים רעדן. איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט ווי ער געפינט זיך, און מען האט אים געוואלט צוריק ברענגען דא אהער, און די די פארשטארבענע רב יעצט, ר' שפיצער האט געזאגט ניין ער וויל נישט ווייל ס'איז נישט לכבוד פאר די משפחה, ווייל ער איז געווען אינטו געי, ער האט געזאגט מען האט אים מטמא געווען מיט געי, אונז האבן מיר מיטגעהאלטן די פרשה, האט ער געזאגט ער וויל אים נישט דא האבן ווייל ער איז געווען א שיינער איד, סאו וויל איך דיך פרעגן. ביסט א שיינער איד, ווער ס'איז דא גרויס איז דארטן קליין. און וויל איך דיך פרעגן, וואס גייסטו יעצט ענטפערן פארן רבונו של עולם, וואס איז מיט דיין אייניקל, פארוואס האסטו נישט געלאזט מען זאל אים צוריק ברענגען? וואס האסט דיך געשעמט א טאג, א וואך, א חודש, נאכדעם וואלסטו דאך געווען א נארמאלער מענטש. ביסטו געגאנגען, דו האסט מוותר געווען און מפקיר געווען דיין אייניקל, פארוואס? ווייל דיר וואלט עס נישט געווען לכבוד ולתפארת? וואט א שעים. און אינאיינוועגס וועסטו טרעפן דעם אנדערן לאו לייף. וועסט טרעפן דעם קיוויאשדער רב, און וועסט אים פרעגן וואס איז שלעכט געווען מיט מיין האטליין, ווי מער איך האב געהאט א האטליין אלס בעסער איז דער דור געפארן, ס'ברוך השם דא זעקס אהאלב באלד זיבן יאר א האטליין, ס'איז היינט זייער א קלינע שטאט. ווי ביסטו געקומען אונטערצושרייבן קעגן מיר? דו לאולייף, האסט געהאט דא א קליין שול, האסט געהאט גענוג שכל חתונה צו האבן מיטן אלטן קיוויאשדער רב'ס טאכטער, ביסטו געווארן קיוויאשדער רב? און דו גייסט אונטערשרייבן אויף א מענטש ער זאל זיבן יאר נישט האבן ווי צו דאווענען? סאו אונז בעט מיר זייער אזוי ווי זאליק האט געזאגט גיין צו די צדיקים! גיי די ערשטע פאר דו גייסט צו די צדיקים גיי צו דעם לאו לייף צו דעם קיוויאשדער רב און פרעג דעם קיוויאשדער רב וויאזוי וויאזוי האנדלט מען דא די זאכן וועסטו עם אוודאי טרעפן אין גיהנום. אבער עס איז נישט קיין עס מיינט גארנישט, דיך גייט מען אויך טראגן אין גן עדן, נאר עס איז גייסט ארויס נעמען די ציץ און גיי טרעף דארטן דעם קיוויאשדער רב, רבנים, לאולייפס, שמוציאנס, זיין אייניקל האט ער נישט געוואלט ער זאל צוריק קומען אויף בארא פארק, ווייל ער האט געזאגט ס'איז נישט לקוות אל ספורס, איך האב מיטגעהאלטן מיט די גאנצע זאך, די מאמע האט געשריגן איך וויל אים האבן דא עט עני קאסט, און מען האט צוגעשטעלט, זי האט געזאגט זי צאלט מיליאנען מען זאל אים ברענגען. און מען האט אים צוגעשטעלט. סאו הרב שפיצער, גייטס אצט אין די צדיקים און זעהט וואסער א פנים זיי האבן דארטן, אלע א באנטש דרערדליגערס, אזוי אומגליקליך געמאכט כלל ישראל, וואט ע שעים, וואסערע א שעים דאס איז וואס עטס האטס געטוהן, איך וויל בעטן דעם טאטן, דאס איז דער זוהן פונעם רב, לאך דיך אויס פון דיין טאטן, ער האט געקענט אביסל לערנען און ער האט געוויסט ער קען לערנען און מיט דעם מאכן א חורבן, גיי יעצט אהין. שטעל דיך נישט אפ, זוך אים נאכאמאל אויף דיין זון, ער איז אין פלארידע, און זיי אים מקרב און ברענג אים צוריק צו אידישקייט, און אז דו קענסט נישט נעם די לעבאוויטשער זאלן עס טון פאר דיר, וועט ער זיין א לעבאוויטשער. דאס איז געווען די ערשטע זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, עס זעט זיך אויס אז דער בעלזער גייט נישט קומען אויף אמעריקע, כ'על ענק זאגן פארוואס, ווייל ווען ס'איז געווען די חתונה איז זאליק אויך געפארן חתונה מאכן, איז געווען א מלחמה ער זאל מאכן קודם חתונה צו קודם איבערקערן גאנץ ירושלים, דער סוף איז געווען אז משה משוגענער רוצח האט גובר געווען און מ'האט געזאגט אז מ'גייט קודם איבערקערן ירושלים, יעצט די שאבאבניקעס האבן אזא סיסטעם זיי גייען אריין זיי צוברעכן די מאשין נאכדעם ארבעט עס נישט א גאנצן טאג, איז געווען אפגעשמועסט זאליק האט געבן געלט פאר די חברה און מ'צוברעכן די מאשינען. האבן אים די גערער געשיקט א מעסעדזש, זאלסט געדענקען איין זאך, אויב דו מאכסט חתונה דא אין ירושלים העט מען זיך וואשן אין בני ברק, און אז מ'עט דארפן גיין אין בית כסא העט מען פארן אויף תל אביב, ווייל דא אין ירושלים גייט זיין אלע טוילעטס פארשטאפט. דו גייסט דיך אויסלערנען וואס דאס הייסט טשעפענען מיט גער. יעצט ווען סאטמאר איז געווען א יוניטי איינס האבן זיי אויך נישט געטשעפעט מיט גער, ווייל גער איז געווען די פאוער פיפל. יעצט אז סאטמאר איז שוין צושפליטערט אויכעט, וואס פארקויפט די זאליק? ער פארקויפט דעם משה רוצח וואס ער גייט נאך נאך נאך די אלטע דרכים פון ליפא פרידמאן? נע, די זאכן ארבעטן היינט שוין נישט.
איז ער געגאנגען און ער האט געמאכט א חשבון ער גייט קודם חתונה מאכן, און ער האט גאר און דעמאלטס ווען מען האט געדארפט גיין צו די וואלן איז ער גאר געפארן אויף מירון צו ר' שמעונ'ן. יא. יעצט איז אזוי, דער בעלזער ווען ער קומט ווען, דאס איז שוין גדיים נעשו תיישים. זאל שוין באקן, ער וואלט מיטגעברענגט זיין מיליטער, ער וואלט זיך דערשראקן היינט פאר דעם גאלד, שמשון גאלד, ער וואלט אים צובראכן יעדן ביין. סאו אויב סאטמאר האט ארויסגעווארפן פאשקווילן אויפן בעלזער איז א סימן ער האלט נישט ביים קימען, ווייל ווען ער האלט ביים קימען טרויט זיך סאטמאר דאס היינט נישט צו טוהן. היינט האבן זיי מורא פאר יעדן, זיי זענען היינט געווארן אזוי אפגעפרעגט, קודם האט מען געזען וויפיל פאלטשקייט ס'איז דא, און צווייטנס ווייל ליסן יענער איז אויך געוואקסן, און קיינער וויל נישט אז מ'זאל זיין רעבן באליידיגן, כ'מיין וואס האט עטץ געמיינט? ער האט געהייסן בערעלע, די געגנט ווי ב ד די בעלזער ישיבה איז געווען האט געהייסן אגריפוס, האבן זיי אים גערופן אגריפוס המלך, א גוי, זיך מגייר געווען, ווייסעך וואס, העי, די באלאוני געשטארבן רבותי, פארגעט אבאוט איט, עניוועי, סאו דער בעלזער זעהט אויס גייט נישט קומען, ווייל ווען ער קומט וואלט סאטמאר קיין פאשקווילן נישט געווארפן. אפילו דעמאלטס ווען ער איז געווען שוואך, ווען מיט יארן צוריק ער נאך געווען שוואך, האבן זיי אויך געזאגט פאר דעם שמשון גאלד, זאלסט וויסן יעקב שמשון, איין זאך וועט געשעהן אין אין בארא פארק ביים רעבינס טיש אדער עפעס זאלסטו וויסן דו ביסט א הרוג, האט ער געטענה'ט איך פאר אוועק אויף שבת, זאגן זיי דו דארפסט נישט דא זיין, דו ביסט דער וואס דו אינסטיגעיטסט עס, ער איז דעמאלטס געווען. משה רוצח'ס שלעגער, פאר אפאר טאלער, און היינט איז ער א בלוטיגער ארעמאן. פארוואס? ווייל פון די געלטער קען נישט זיין קיין סימן ברכה. נעמט מענטשן און מ'רוידעפט זיי פאר גארנישט. סאו עניוועי, אונז בעט מיר זייער שטארק אז דער רב שפיצער, דער רב פון אור החיים, זאל קומען דא אין חלום פאר אפאר חברה און זיי זאגן וויאזוי ס'זעהט דארטן אויס. זאלסט פארציילן פונקטליך אז דער אייבישטער מאנט דאס בלוט פון דיין אייניקל מיט אלע זיינע קינדער וואס ער וואלט געקענט ווען האבן. און דיין זון האט גענוג געלט און ער וואלט אים געקענט טרייען צו היילן. און קום אונז אויך זאגן ווי ער האלט דארטן דער קיוויאשדער רב, דער עוכר ישראל וואס איז געגאנגען אונטערשרייבן אויף א איד כאטשיג ער האט קיינמאל נישט געקענט דעם מענטש. יעצט וועל איך זאגן נאך א זאך. עדין שטיינזאלץ טענה'ט די זעלבע וואס איך, ס'איז נישטא קיין מנהיגים ביי כלל ישראל. איך זאג עס, מ'עפנט א קען סארדינס פול מיט פלייש אן א קעפ. איך וויל אייך זאגן רבותי. ווי זענען די רבנים געגאנגען ראנג? וועל איך ענק זאגן. איך זאג מיין אויפפאסונג, נישט וואס עדין שטיינזאלץ זאגט. קומט אריין אזא משוגענער הערשל קלאר, אן א קרעדענשעלס, און גייט צו צו א רב און זאגט שרייב אונטער קעגן א מענטש. וואס האסטו נישט די דיסענסי אנצורופן דעם מענטש און פרעגן, ס'דא עפעס אויף דיר, מ'רעדט אויף דיר, לאמיר הערן וואס איז דער פראבלעם, פארוואס האסטו געעפנט אזא מנוול'ישן האטליין? ער טוט גארנישט, ער געט א שרייב אונטער, טאמער האט ער נישט געוואלט, עטליכע האבן מיר געזאגט רבנים אז מ'האט אזא פרעשור געלייגט, וואס הייסט מ'לייגט א פרעשור, לא תגורו מפני איש, און אים האט דאך דער אייבישטער געגעבן א ספעציעלן באפעל, יעצט ס'איז דא א איד וואס ער הייסט די סטייפלער גאון, ער יעדעס יאר ענדיגט ער ש"ס, בבלי, ספרי ספרא, מכילתא, וואס דו ווילסט, ווען ס'איז דא אן איבער יאר ווי די יאר, געט ער יעדעס יאר ארויס א ספר, פארוואס? ווייל ער האט עקסטרא חודש, אין דעם חודש שרייבט ער זיין ספר, געט ער ארויס הערליכע שיינע ספרים. בקיצור, זיין אייניקל איז אריין מיט איינעם פון די חברה וואס זיי טוען אז ס'זאל זיין אז אידישקייט זאל נישט האבן קיין אינטערנעט. מיין מיינונג ווייסטו דאך שוין, אינטערנעט איז טרייף אבער מען קען עס נישט אסר'ן, און יעדער וואס מישט זיך אריין דערין מאכט אן עוולה. פארוואס? ווייל ביז יעצט אז דו זאגסט מען זאל עס נישט האבן, פאלגט מען דיך יא פאלגט מען דיך נישט. דא איז געווארן א נייע מעשה גאר, אז ווער ס'האט עס, מ'ווארפט מען אים ארויס די קינדער פון תלמוד תורה, מ'נעמט די קינדער און מ'נוצט זיי פאר וועפאן. יעצט איז געווארן נאך ארגער. איינער איז געשטאנען דארטן פון די חברה וואס זיי באקומען דאך גרויס געלט פאר דעם, בי ענד עיטש מיט אנדערע, מען צאלט פאר דעם געלט. איז אריין מיט זיינס אן אייניקל און געפרעגט וויאזוי דער דין צו מען מעג האבן א פרוי א קוקערין ביי די מקווה וואס האט אזא מאשין, כ'האב ענק שוין דאס געזאגט פאריגע וואך, האט ער געזאגט זי איז נישט באגלייבט. פיין, נישט באגלייבט איז נישט באגלייבט, שרייט די רבנות אונז הייסן מיר דווקא זאלן האבן די אלע מאדערענע מאשינען ווייל מען דארף עס האבן, מען דארף קענען פרעגן א שאלה, מען וויל נישט מען זאל הערן ווי יענער רעדט. איז ער דארף קענען ארויסטייפן א שאלה. זיי זאגן מ'זאל עס יא האבן. פיין. איז זי נישט באגלייבט און לויט די רבנות איז זי יא באגלייבט האסטו גענומען כלל ישראל האסט עס צוטיילט. ס'איז געווען אמאל אין א די פי לאגער איז געווען א מקווה וואס יעדער ווער ס'האט זיך דארט געטובל'ט מ'איז געוואויר געווארן שפעטער ס'איז געווען פסול. חזקאל'ע מערץ איז געוואויר געווארן ס'איז פסול דער גוי האט געטוישט דאס וואסער א איד האט אים געזאגט עדות איז ער געגאנגען ער האט גענומען אפאר חברה זיי צוגעזאגט עולם הבא לעבן זיך קומט שעפטס ארויס די וואסער ווייל ער איז געגאנגען קודם צום רב און דער רב האט געזאגט ער וויל נישט טוישן יעדער איז דאך פויל. דער רב וויל זיין א רב, ער וויל מאכן זיין געלט און ער וויל האבן אונזערע קינדער און אונזערע ווייבער פרי פאר אלל פאר זנות, אבער נישט אינטערעסירט צו צולייגן צו דעם עפעס. בקיצור איז געגאנגען רב חזקאל און האט ארויס געשעפט מי גשמים אין די מקווה און מען האט געמוזט איבער מאכן די מקווה. למעשה האט דער רב געזאגט פאר רב חזקאל'ן אז ווען איך וועל אים טרעפן וועל איך אים צוברעכן דעם רוקן. איז געקומען רב חזקאל דעם נעקסטן טאג און האט זיך אויסגעדרייט מיטן רוקן און זיך אויסגעטון דעם רעקל. צו די בעקיטשע, און ער זאגט צוברעך עס, ווילסט עס צוברעכן צוברעך עס. סוף האט מען איבערגעמאכט די מקוה. ס'געווען פרויען וואס האבן דאס געהאט גענוצט, איז ווען א איד האט געוואלט א שידוך טוהן פון מענטשן וואס זענען געווען אין דעם די פי לאגער האט מען געפרעגט די ערשטע זאך צו זי האט גענוצט דארט די מקוה, טאמער יא האט מען זיך נישט געוואלט משדך זיין, יודעי דבר ווייסן פון דעם. למעשה איז די זעלבע דא אויך. ס'גייט זיך אנהייבן אזוי, וועלכע מקוה האסטו גענוצט, די בעלן האט יא געהאט, די בעלנית האט יא געהאט א אייפאון צו נישט, ער האט אנגעמאכט אזא חרבן מיט דעם סטעיטמענט דער סטייפלער, איר הערט? זיין גאנצע תורה האט נישט מגין געווען וואסערע חרבן ער האט אנגעמאכט. און טאמער דאס איז נישט גענוג גייט עס ווייטער. ער האט געזאגט א קומען דער מענטש האט געזען ס'איז א הייסע מינוט, געבט ער אים א פרעג, זאג מיר, וואס איז דער דין אז א איד שטייט אונטער די חופה און מען נעמט אן עדות וואס האט אזא פאון, איז ער באגלייבט צו נישט? זאגט ער, ער איז זיכער נישט באגלייבט. נו, אויב ער איז נישט באגלייבט איז דאך א מחאה, איז דאך נישט דא קיין קידושין. סאו. קען דאך שוין יעדער טון וואס ער וויל, אן אשת איש איז גארנישט, מען דארף קודם מברר זיין אפשר האט ער געהאט א פאון. זיי דערציילן אז אין ארץ ישראל איז געווען דארט פון דער רב וואזנער געקומען צו די חופה האט ער געפרעגט איהם דו האסט אן אייפאון איך וויל עס בארגן האט ער געזעהן ס'איז נישט קיין כשר'ע האט ער געזאגט איר זענט נישט באגלייבט דאס איז דער צווייטער תנא קמא וואס מיינט עטס טוט עטס אפ מיט דעם יעצט קען יעדע אידישע טאכטער ארויס וואקן פון איר מאן אן א גט נישט וועלן געבן א גט און זאגן הע הע יענער האט געהאט אן אייפאון כ'האב אליין געזעהן. דער עדות איז מיר געקומען זאגן ער האט געהאט אן אייפאון, צו ס'איז אמת צו נישט דארף נישט זיין אמת. זיי האבן גענומען די גאנצע תורה און אראפגעפלאשט אין א בית הכסא אריין. פארוואס? ווייל ס'איז דא אפאר עסקנים וואס זיי באקומען געלט אז מ'טאר נישט האבן קיין אייפאון. ס'איז דא א דין ווען איינער איז פארכאפט אין עריות טאר נישט זיין עדות גיטין קדושין. אבער אז איינער האט אן אייפאון, דאס הייסט שוין אזוי ווי ער איז פארכאפט אין עריות. און נאך א זאך, טאמער טאר ער נישט זיין עדות אויף גיטין קדושין און ער איז יא געווען, איז די קדושין נישט קיין קדושין?
כ'ווייס נישט, דאס דארף מען מברר זיין. איז ווער האט אראפגעברענגט דעם גרעסטן גאון אין היינטיגן דור? זיין אייניקל מיט א שייגעץ? דער וואס באקומט אפאר טאלער פאר מאכן דעם גאנצן שפיל? און דאס איז זייער זייער א מיעסע זאך, און דער עולם האט נישט גענומען דעם סטייפלערס פסק פאר א פסק, דער עולם האט עס גענומען אויף אפאר וועגן. די אשת איש'ס וואס זיי ווילן מזנה זיין זאגן נע, קען זיין ער האט געהאט אן אייפאון. די אנדערע וואס זיי ווילן א גט פונעם מאן גייען צו צום רב זיי זאגן איינער איז געקומען זאגן עדות אז דער עדות האט געהאט אן אייפאון, דאך די קדושין איז נישט קיין קדושין. און א אנדערע חלק פון כלל ישראל ווערט באזארגט איך וואוין מיט א פרוי אן א קדושין. דאס הייסט ווען א רב איז נישט מיט ביידע פיס אויף די וועלט. יעצט איך וואלט געוואלט אריינגיין צו דעם איד און אים זאגן די אלע סטעיטמענטס ברעכט אונטער די תורה, ער כאפט נישט וואס ער טוט אפילו. פארוואס הערט ער נישט אויס פון די צווייטע זייט, פון אידן וואס זיי מוזן עס האבן? פארוואס הערט ער נישט אויס וואסארא חורבן ער מאכט יעצט אן אין די גאס, ער דרינט שיטת סטייפלער, יענער האט געהאט א טעלעפאן, א סמארט פאון, בקיצור דאס פרוי איז נישט מקודש, ווען זי האט דער גוטע שלום בית טאר זי נישט וואוינען מיט איר מאן, ווען זי האט נישט קיין גוטן שלום בית, דעמאלטס קען זי ארויס גיין אן א גט, און אז זי וויל וואוינען און מזנה זיין אונטער איר מאן איז זי נישט קיין אשת איש, איז א פנויה, ס'איז אזא שאנדע וואס מען טוט מיט די רבנים, די זעלבע וואס זיי האבן געטון מיט אונזערע רבנים, הערשל קלאר מאכט אפאר טאלער איז ער געלאפן זאגן אז נחום ראזענבערג האט א מנוול'ישן האטליין, קיינער האט מיך נישט גערופן, און מען האט געמאכט א נייע זאך. נחום ראזענבערג איז אין חרם, ער האט נישט ווי צו גיין דאווענען. דאס האט געדארפט זיין א דזשאוק האט דאס געדארפט זיין? דאס האסטו געוואלט אונטערברענגען דעם האטליין? פארגינס נישט אז ס'איז געווארן א קלין קאמיוניטי? און אזוי זעען אויס היינט אלע רבנים, זייער ווארט איז נישט קיין ווארט, מען לאכט פון זיי. ווען א רב וועט אונז לערנען א פסוק אין חומש וועט מען זאגן ס'איז נישט אמת, דער רב איז א ליגנער. נעמט מען אזא סטייפלער גאון און מען מאכט ליצי ליצנות. איך האלט די ליטווישע וועלט דארף אריינגיין צו נעם, זיי דארפן אים מסביר זיין רבי. שיס נישט סטעיטמענטס ווייל דיינע סטעיטמענטס ברעכן דיך אונטער, ס'ברעכט אונטער די תורה. יעצט זענען זיי די לאך לאך רבנים. דער עולם האט זי שוין יעצט ארויסגעקומען מיט וואס דא איז פארגעגאנגען, ס'איז נאך ארגער ווי אונז האמ'מיר געמיינט, און ממילא זענען די רבנים געבליבן חוזק, ווען א רב זאגט שרייט יעדער אסיפה פון די לאך לאך רבנים, יעדער לאכט פון זיי, יעצט גיי זאג דעם עולם, ס'איז א פראבלעם, מען טאר נישט טראגן מיט אן עירוב, מען טאר נישט דאס, מען טאר נישט יענץ, שטותים, מען לאכט פון אים. יעצט מיר טוט וויי אז דער בעלזער קומט נישט, כ'האב געוואלט אז דער בעלזער זאל קומען, און די פאוערפול פעמילי, אשכנזי מאכט חתונה, און דאס איז דאך בעלזער אייניקלעך, זייער זיידע איז געווען אן איידעם ביים ערשטן בעלזער רב רבי שלום, ער האט אמאל געזאגט, די וועלט זאגט אז רבי שלום האט געזאגט ער איז אויף געווען טויזנט נעכט רצוף, האט ער זוכה געווען צו רוח הקודש, האט זייער זיידע געזאגט. אז ס'איז א לצנות די גאנצע פתגם, דאס גאנצע ווערטל, ווייל ער אליין האט מיט זיין שווער געלערנט מער ווי טויזנט נעכט רצוף, דאס איז דער אלעסקער, און א געהויבענער מענטש, א גרויסער צדיק, סא בקיצור, טוט מיר וויי אז דער בעלזער קומט נישט, ווייל ער וואלט דאך געווען ביי די פאוערפול פעמילי'ס חתונה, און וואלט געזעסן אויבן אן מיט רב אהרן, און מיטן שוואגער דויד'ל טווערסקי. און עטס וואלטס אלע געזעהן וואס ענקערע חרמות מיט אלע שטותים וואס עטס טוטס, די אלע שטותים איז אינוועליד, קיינער, מען לאכט דערפון, ער זיצט אויבן אן, וואלסט דיך געשלאגן זיי וואלטן צוריק געשלאגן, כ'האב געווארט צו זעהן וואס זיי האבן אלץ אוועקגעלייגט, געווער. און דאס וואס די רבנים דארפן פארשטיין, איר מאכט אייך אזוי ביליג, מען איז געקומען צוגיין מיט א חרם קעגן בעלזער רב מיט א ניסער, האט יעדער רב געדארפט זאגן ליסן, מען האט געטון א שייגעץ שטיק ווי די וועלט האט עס נישט געזען, אז ער האט צאמגערעדט אויף א איד פון א פריעריגן דור און איז אליין געקומען דא בעטן מ'מיינט קינדער. און נישט אז עס האט געהאלפן די ברכה, עס האט טאקע נישט געהאלפן, עס האט געהאלפן די בונה עולם ומחריבה מיט די אנדער ארגענעזעישאן וואנס אפ עי טיים באן, אבער נעווערדעלעס ער איז געקומען בעטן א ברכה פון אונזער רעבן. און ער האט געזאגט ער איז א תלמיד ווייל ער האט געלערנט אין תל אביב אין סאטמאר, איך ווייס ווי ער האט געלערנט אין סאטמאר, ס'איז מיר נישט קיין חילוק, נעמסט א איד פון א פריעריגן דור וואס ער געקענט זיין דיין זיידע אדער דיין עלטער זיידע און דו רעדסט אויף אים צאם אזעלכע מיסע זאכן, אבער נעווערדעלעס דער חרם און דער איסור האט נישט אויסגעפעלט, נו, כ'האב געקענט ארויסזעצן און אים זאגן צי צוריק אדער פארעכט וואס דו האסט געזאגט אדער זאגן ילדות היה בי, א מענטש איז א מנהיג פון, מוז זיין די צווייטע אדער די דריטע גרעסטע קהילה אין די וועלט. סאו דאס ווייזט ווי נישט אויסגערעכנט די רבנים זענען, און הערשל קלאר מיט אפאר משוגעים פירן זיי. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך אפאר זאכן, קודם כל דא אין ווילימסבורג איז דא די האוזינג אטאריטי האט אזא סקול פאר קינדער, ס'הייסט א פלעי גרופ, מען סוט זיי יעצט פאר פֿינף און דרײַסיק מיליאן דאלער ווייל, מיט אפאר יאר צוריק האט מען זיך געזאגט אז ס'איז דא איינער ראדריגעז וואס ער איז דער גאנצער פירער, ער טאטשט די קינדער. א מאמע איז אריינגעקומען, זי האט געזען ווי ער טאטשט אן אנדערע מיידל צווישן די פיס. בקיצור, מען האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט. יעצט האט ער ריטייערט, צוויי יאר שפעטער, און יעצט ארויסגעקומען אפאר מאמעס האבן זיך צאמגעזעצט און זיי סוען די גאווערמענט פאר טוירטי פייוו מיליאן דאלערס. כ'ווייס נישט צו ס'איז געווען א רעיפ צו נישט. דזשאסט פאר טאטשינג מיט די הענט צווישן די צוויי פיס ענד איי וואנט יו טו לערן דיס, רבותי די געימס זענען אווער, ס'דא לאוסוטס רייט ענד לעפט, און דאס איז דא אויף ראבלינג סטריט, ס'איז א גוי, אבער ביי די אידן וועט אויכעט אזוי זיין, ס'גייט שוין אריין אין שוואונג צוביסלעך, און אויסער דעם האט מען אים געטראגן אין דזשעיל, סאו ער סוד די סיטי אוו ניו יארק ווייל די קינד האט דארט געלערנט, און שוין. יעצט איז דא נאך א פרשה. וואס אין ארץ ישראל האט א טיטשער געזאגט פאר א קינד נעם דיר אראפ דיין שירט, תוריד את החולצה, האט מען אים אויך איינגעזעצט. רבותי דאונט טעיק טשענסעס ענימאר ווייל די מצב ווערט זייער זייער אנגעשטרענגט. שוין, יעצט האב איך אייך געוואלט זאגן א זאך. ס'איז דא צוויי שותפים, איינער הייסט שמעון ראלינסקי און דער אנדער הייסט יואל אשר לאבין. זיי האבן אינאיינעם האבן זיי שותפות, זיי געבן ארויס דעם שפאקטיוו, אפשר נאך איינס, איך ווייס נישט. יעצט דא איז געווען א גרויסער אומגליק און א פאנטשער, דער משה טעראריסט רוצח, ער איז זייער נישט צופרידן אז זיי געבן ארויס א צייטונג, ווייל זיי האבן דאך געוואלט קאנטראלן יעדנס מיינד מען זאל נישט וויסן פון אלע זאכן וואס גייט פאר, און זיי האבן געוואלט מען זאל דעם בליק און די וואך ליינען. יעצט האבן זיי לעצטנס שטעלן זיי אריין איינעם הרב פאזנער, איך ווייס נישט ווער דאס איז, בקיצור דאס מוזט איר קוקן, נישט עפעס אנדערש, עניוועי. ס'איז געווען דעמאלטס אז מ'האט געוואלט ארויסגעבן א חרם אויף מיר האבן זיי עס נישט געוואלט ארייננעמען, זיי האבן געזאגט אונז קעטערן מיר די אנדערע זייט פון פלאשינג וואס דארטן איז נחום ראזענבערג נישט קיין מיעסע נאמבער, ער איז א גאנץ א פיינער מענטש. קיצור, מיר גייען מיר צוגערופן צו דין תורה, מ'האט געזאגט ניין מ'קען נישט, אהער און אהין, האט ער געפרעגט וואס איז אנדערש פארוואס דעם איד קען מען יא, מ'האט געזאגט דאס האט דאך דער רבי זכרונו לברכה געגרינדעט. איי משה פרידמאן האט עס צוגע'גנב'עט און ס'איז שוין לאנג נישט די זעלבע וואס די רבי האט געוואלט, די רבי האט געוואלט מען זאל זיך שלאגן מיט ציונות און ער שלאגט זיך מיט יעדן משוגענעם גייט ער זיך שלאגן, סאיז אינגאנצן נישט די זעלבע נוספעיפער, סאיז נישט די זעלבע ריזן פאר העווינג די נוספעיפער, אבער די רבי האט עס געגרינדעט, נישט אזוי? איז ער איז א משוגענער געווען דער ראלינסקי מיט זיין שותף לאבין, זיי האבן געדארפט זאגן די רבי האט עס אויך געגרינדעט, פארוואס נישט? פון ביי אונז קען מען דאך אלעס זאגן, זריאל גריק האט געטיילט יער טו טאוזענד קוואדערס צו זאגן אז דער רבי האט עס געשיקט, פארגעסן צו זאגן אז דאס קומט פון עולם האמת, האט אים א יונגל געפרעגט וויאזוי קען זיין דער רבי האט עס געשיקט דער רבי האט שוין נישט געלעבט, זאגט ער דער רבי האט געהאט א ווייטן בליק, אזוי ווי די רעבעצן, זי האט געוואלט צו ווייזן פון דעם רעבינס הויז קומט אלעס גוטס ארויס, זי האט געגרינדעט גוט הצלה, נאכדעם זאגט עטשער וועבערן זאל זיין אזוי, יעדער האט פון איר לאכן נישט פון דיר, דא האבן זיי געטענהט אז אין די תורה אז מגלה טפח. דאס איז דאך אונזער חורבן. דו ביסט גערעכט, ביסט א מגלה טפח. יעדער מלמד האט אויפגעדעקט דעם טפח ביים קינד. וועבערמאן האט אויפגעדעקט א טפח ביי פרעמדע מיידלעך. נאכדעם, דארט וואו ס'איז געווען די אסיפה מען זאל עס אסר'ן, דארט האט מען נאכדעם געמאכט פאר וועבערמאן די אסיפה, צו ווייזן ס'איז הצד השווה שבהם. עניוועי, זיי שרייבן דארט אין זייער ספר, אין זייערע ביכלעך, אז דזשארדזש וואשינגטאן איז געווען א גרויסער מענטש, און העמילטאן איז געווען א גרויסער מענטש, ער האט אונטערגעשריבן די קאנסטיטושען, בענדזשעמין פרענקלין איז געווען א גרויסער מענטש. זיי פארגעסן אינגאנצן אריינשרייבן אז זאליקא איז דער גרעסטער מענטש ביי כלל ישראל. וויאזוי זאליקא האט זיך געקענט אויפארבעטן ארויפצוזעצן אויפן רעבינס בענקל איז ער דער גרעסטער מענטש אין כלל ישראל. ער איז אזא פיסטער שטריק א ליידיגייער. און ער קען זיצן אויפן רבינ'ס בענקל. יעצט מילא ער דארף פארן אויף פלארידע ווייל דער פעטער איז געפארן, ער זיצט דאך אויפן רבינ'ס בענקל, און נאכדעם זאגט ער אז זיין ווייב איז קראנק פארוואס ער דארף מיטפארן, יאוו, אויב נישט וואלט ער מסתמא געווען דעם הויז בחור, דער קליינער איז א פערפעקט סעקס פארטנער פאר אים, סא פארט ער מיט זיין ווייב בין איך צופרידן. ס'ער געגאנגען יעצט האט שוין מיטגענומען זיין זוהן אויכעט. יענקי בער דארף שוין אויכט אין פלארידע. פארשטייסטו? פאר אונז שרייען זיי ס'איז אסור פלארידע. זיי מאכן די גרעסטע ליצי לצנות פון זיך. קומען דארט און שטויבער האט געוויינט יעצט אה מ'גראבט טויטע. אשר כח לו מ'ווערט קאלט קאלט. איך געדענק ווי שטויבער האט געזאגט די גרעסטע קאלטקייט וואס סאטמאר האט אז מ'האט ארויף געזעצט דעם בירך אויפן רעבינס פלאץ. שטעל דיר נאר פאר יעצט האט מען ארויף געזעצט זאלי'קאן און מ'גייט ארויף זעצן יענקי בער. די רבנים האבן אונטערגעשריבן דאס אלעס אין פלארידע. ווייל איין זאך האט ער כאטש דערהערט, זאליקא האט נאכנישט אונטערגעשריבן אז מען טאר נישט פארן אויף פלארידא. זאליקא זאגט אין בעסמעדריש, נישט דא נאך אזאצע בעל צדקה ווי זעליג מענדלאוויטש. זעליג מענדלאוויטש האט גענומען אפאר טאלער פון קעסטנבוים, ער זאל אלעס זיין און דער קעסטנבוים זאל זיך מוחל זיין דעם משכב זכור וואס ער האט געטון דא, און נאך אנדערע עריות וואס ער האט געטון. ווייס נישט, אונז האמער געהאט אנדערע מענטשן, אונז האמער געקענט א איד ווי ר' אברהם מרדכי פאלאטשעק, א איד ווי ר' שלום לאופער, אונז האמער געקענט א איד ווי ר' משה הילל, דער רבי האט געוואלט מען זאל שרייבן זיינע תורות, קודם האט ער נישט געוואלט, שפעטער האט ער יא געוואלט, ר' משה הילל איז געגאנגען און האט אים געקויפט א טייפרייטער, און מען האט געשריבן דעם רבינ'ס תורות. היינט האמער נייע זאכן, האמער. לעיזער קעסטנבוים, ער איז געווארן א שותף מיט מקווה יו עס עי, מיט זיך כשר'ן דארט מיליאנען, איך שריי שוין לאנג, כ'וועל נאך רעדן אסאך וועגן דעם, איך האב שוין געקאלט אפאר גבירים וואס זיי געבן געלט, זאלסט וויסן ס'האט נישט קיין רב קיין רב המכשיר, ס'איז אפאר ביזנעסלייט וואס זיי מעלקן ביים עולם דאס געלט, אבער דאס איז עקסטערע. סאיז א עקסטערע שמועס פאר זיך. סאו בקיצור איז דא א נייע מעשה, ער האט געגעבן צוויי הונדערט טויזענט דאלער דארטן פאר דעם מענדלאוויטש, זעליג מענדלאוויטש, ער האט דאך געגעבן פארן קינד דרײַ הונדערט טויזענט דאלער וועם ער האט מכשיל געווען, סאו וואס איז דער יחוס, א נייער בעל צדקה, דאס איז זאליקא, זאליקא וואס הייסט דו האסט נישט געזעהן, דו האסט ביסט דאך בכלל נישט געווען אין סאטמאר, כ'ווייס נישט ווי פאר א גוט יאר דו האסט דיך געדרייט אין בארא פארק, ער האט נישט געזעהן. איר ווייסט וואס וואוילע אידן דא איז געווען? סאו בקיצור איז זאלי געגאנגען אין שפיטאל וויזיטן אפאר מענטשן, און דער יואל אשר לאבין וואס ער איז א שותף מיט דעם שמעון ראלינסקי מיט דעם שפאקטיוו, האט געגעבן פאר א איד א ניר, א קידני, און ער האט געזאגט פאר איינעם, איך ווייס אז ער איז א שומר שבת, מער האט ער נישט געוויסט אפילו, קען זיין ער דאווענט נישט מיט רבינו תם'ס תפילין, קען זיין ער האט נישט מאלעסטעד קיינעם אויך נישט, ווער ווייסט. איז זאלי געווען דארטן אין שפיטאל וויזיטן אנדערע, די וואס זיי געבן אים אפאר טאלער, מ'האט אים געזאגט קום אריין דא, דא ליגט ער דער יואל אשר לאבין, האט ער נישט געוואלט אריינגיין. דער אמת איז משה טעראריסט, משה רוצח, משה משוגענער, איך מוז דיך איבערבעטן, איך האב געמיינט אז דו האסט זאלי'ן געמאכט פאר א רשע, דערווייל זעה איך ער איז א גרעסערע רשע פון דיר, ער איז א גרעסערע רשע און ער איז א אייגן געמאכטע רשע, ער ברויך דיך נישט דו זאלסט אים העלפן. און דער האט זיך אראפגעזעצט אויפן סאטמארער רבינ'ס שטוהל. הער וואס דא גייט פאר. און אונז מוז מען ליינען דעם בליק מיטן וואך, ווייל עפעס הרב פאזנער האט זיך דארטן אריינגעשטעלט, און דער רב איז ביזי ווי ער אינטערוויוט זיך מיט דוד'ל רוצח סקווערער, און מיטן בורשטינער, און דאס וואס אונז מוז מען ליינען. כ'האב געוואלט זאגן, מען גייט איינשווערן די וואך דעם קען טאמפסאן, ער האט געזאגט, אז ער וויל נישט אריינגיין אפילו אין טוילעט ווי טשארלס היינס איז געזעסן, ער מוז טשענדזשען דעם טוילעט סיט. שטעל דיר פאר. שטעל דיר פאר ווי מען האלט. דער מונקאטשער רב כאפט נישט דעם מעסעדזש, מונקאטשער רב, יעדער טוילעט סיט ביי דיר איז פול מיט זרע לבטלה. דארט האט מען אזויפיל השחתה געמאכט אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. און דו האלטסט נישט אז דו דארפסט טשענדזשען אלע טוילעט סיטס? דער גוי פארשטייט ער דארף טשענדזשען דעם טוילעט סיט, ווייל ווער ווייסט וואס ער האט דארט אפגעטון אין טוילעט, מען האט אלעס פארשוויגן, מסתמא דארטן געווען א ריזיגע פאבריק פון זנות. יעצט איז געקומען די רבנים און זיי ווילן זיך שלאגן, זיי ווילן מען זאל צושפארן דעם האטליין, זיי ווילן שפאקטיוו זאל מען, אלעס זאל מען צושפארן, נאר וואס משה טעראריסט וויל און אהרן ארבעט מיט מיט אים ווייל ער האט געזאגט אין דעם ארבעט מיר אונז אינאיינעם, דאס זאל מיר אונז וויסן, ניין אונז וויל מיר וויסן אלעס וואס גייט פאר בזנות און אונז וויל מיר עס אפשטעלן און ברוך השם מ'איז שטארק מצליח און וועגן דעם בין איך מורא'דיג ברוגז אויפן קיוויאשדער רב. ווי קומט ער זיך אריין צו לייגן אזא שמוץ מיט די חזירים? און יום כיפור איז געווען איינער מ'האט אים געטראפן טויט אין פול אין פלארידע און יעצט האט איינער געשאסן א צווייטן אין בני ברק און אן אנדערער האט פארברענט א צווייטן. און צוביסלעך ווערט ארדענונג. סאו האמיר געהאט א שליח אין פלאטסבורג, לעבאוויטש שיקט ארום שליחים איבעראל, סאו האמיר אויך שליחים. האמיר געהאט א שליח אין פלאטסבורג וואס אונז האף מיר ער גייט בקרוב צוריק, ס'דא אנדערע וואס זיי גייען, מ'האמיר א שליח נחמיה וועבערמאן, מ'האמיר א שליח יאגודקין, מ'האמיר שליחים וויפיל דו ווילסט. וואס מער חריו אויף א גדול הזה וואס די רבנים האבן מורא געהאט אז עס וועט קאליע מאכן די יוגנט. און ווידעראום אז דו האסט נישט געוואוסט און דו זעהסט אז דו ביסט געפארן ראנג, קום ארויס, זאג איי איים סארי, ווי ווענט ראנג. ס'איז דא יעצט א באשרייבונג פון א מיידל זי הייסט העני לערנער, מען האט זי ארויס געווארפן פון א פרומע סקול, זי וויל נישט זאגן ווי, אין ווילימסבורג, מען האט זי געשיקט אויף אהייאו, ווייל זי איז געווען א קלוגע, לערן דיך אויס, די אלע קלוגע ווערן אן סוקסעספול פיפל, און מען האט זי ארויס געווארפן, זי איז געווען געג חתונה געהאט ביי די אכצן, געגעט ביי די ניינצן, די סטעריטיפיקל סטארי. יעצט איז דא א באשרייבונג פון איר, זי איז נײַן און צוואַנציק, זי האט געמאכט די יאר נעט פראפיט צוויי מיליאן דאלער אין א ביזנעס. וואס אונז פארשטיי מיר נישט איז, אז ווען די האסט א קלוג מיידל זאלסטו וויסן אין איר ליגט א געוואלטיגער ניצוץ, דער איז א ריזן פאר דער אייבישטער האט איר געמאכט קלוג. גייט מען און מ'ווארפט זי ארויס, און מ'לאזט נישט זאל ווייטער גיין. ס'דא יעצט א ראש ישיבה אין ארץ ישראל הייסט מנחם אדרי. געשאסן א בחור אין פיס, זעהט אויס ער האט אים מטמא געווען, דער בחור איז אנטלאפן פון די ישיבה, האט ער געהייסן אן אנדערער זאל אים צוריק ברענגען, ער האט אים צוריק געברענגט מיט שיינע ווערטער, ער האט אים געשאסן אין פיס, ער האט אים געזאגט אז דו וועסט רעדן א ווארט וועל איך דיך הרג'נען, יעצט האט מען אויפגעפיקט סיי מנחם אדרי און סיי דער וואס האט געהאלפן ער זאל צוריק קומען, צוריק צו ברענגען, רבותי אונז לעבן מיר מיט גענגסטערס. עס איז ליידער האבן די רבנים נישט מקבל געווען די תורה ווען נישט וואלטן זיי דאך נישט געטוהן קיין זנות און זיי טוען אלעס וואס זיי ווילן מיט אונזערע קינדער און אונז לאמיר זיך נאך פון זיי נא וועי איטס נאט גאנא העפן עני מאר. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך סאיז א פאני זאך וואלט עס קיינמאל נישט געגלייבט די עדה החרדית האלט אין איין קאלן און כהאב געהאט עטליכע קאלס פאריגע וואך כהאב שוין די וואך קאלס זיי האלטן אין איין קאלן זיי האבן א פראבלעם מיט דעם וואס כהאב ארויסגעלייגט א מוראדיגן בלאג וואס טוט זיך אין די מקווה'ס און וואס טוט זיך אין זשופניק שוויץ, ס'איז מורא'דיג. ס'איז דא איינער וואס ער שרייבט מיר אריין אן אימעיל, אזוי ווי די אלע חכמים שרייבן אריין אימעילס יעדן צווייטן טאג, שרייבט ער מיר אריין א מורא'דיגן אימעיל, הערט אויס וואס ער. ער רופט זיך שי' מענדלאוויטש, איך ווייס נישט ווער דאס איז און ס'אינטערעסירט מיך נישט, שרייבט ער אזוי. בנוגע די געוואלדיגע אויפטו מיטן געבן א שעה צייט א דרשה אויפן רעדיא, פאר סעיפטי פון קינדער, און אונזערע רב נחום טוט זיך אויף דערמיט אין גרויסן, ער דערמאנט דארטן די אלע שקרים וואס זיי גייען פאר אין מקווה'ס, און קלאמפערשטן זאגט ער אז ס'איז דא מער זרע לבטלה אין אסאך מקווה'ס ווי וואסער, היו לא תהיה, הריני מוחה דעתי הענייה אז ס'איז יצא שכרו בהפסדו הגדול, דער חילול השם. און די נישט אויפטוהן איז איז פי כמה מער ווי וויפיל אזא זאך וועט ברענגען פאר כלל ישראל. אויכעט דאס וואס דו האסט געמאכט א מעשה, א באבא מעשה אין זשופניק שוויץ באד, און דו האסט דאך אויכעט אפילו בילדער, ס'איז דיר ברוך השם געלונגען. ווי מען זאגט, איין מעשה אחד מיני אלף. הע, איך פאר אויף ארץ ישראל אמאל, צוויי מאל א יאר, דריי מאל א יאר, פיר מאל א יאר, קיינמאל נישט געגאנגען אין זשופניק שוויץ, איינמאל בין איך געגאנגען ווייל איך האב געפיקסט א מקווה אין מעלה אדומים, איז דאס איז אחד מיני אלף. און איך וויל דיר זאגן, דו פערד וואס דו ביסט, איך בין געווען אין ארץ ישראל און איך האב געזאגט איך געב ארויס אין א צייטונג, וועם מ'האט פוגע געווען אין שוויץ זאל זיך קומען מעלדן, די עדה האט עס נישט געקענט אראפשלינגען און האבן זיי צוגעשפארט דעם שוויץ. דו ווייסט וואס דארט האט זיך אפגעטון? זאגט ער, איין מעשה מיני אלף, גייסטו שוין ארום? יארן, ברוך השם אז דו האסט שוין געטראפן עפעס אביסל אמת צו דיינע שקרים. ס'איז יצא שכרו בהפסדו, דו פארשוועכסט דעם עם השם לעיני כל העמים, ס'איז נישט מן היושר אזוי צו טון. דיין טענה אז דו האסט גערעדט צו די רבנים די אלע יארן און קיינער טוט גארנישט, לדעתי ביסטו אויך א שקרן א כזב. ווייל איך ווייס פון אסאך רבנים פון קהילות אין שטאט וואס רעדן און טוען למעשה געוואלדיגע שינויים לטובה בנוגע נישט לאזן קינדער אין מקווה אליינס וכדומה. נחום דו ברויכסט טראכטן איידער דו טוסט אזא געוואגטן שריט. פיין. יעצט די מין פאשקוויל ווי איך רוף עס, אפילו דו שרייבסט א נאמען, דאס הער איך א גאנצן טאג. און די חברה פראבירן איין זאך, ס'זאל נישט ארויסקומען. אלע שמוץ וואס גייט פאר, ווייל דאס איז א גרויסע רעוועניו אינקאם פאר די עדה, די עדה פילט די היט, ווייל די רבנות האט שוין אנגעהויבן זיך אריינצולייגן צו ס'איז אמת, און זיי זעען ס'איז אמת, סא דעם ארגסטן נאמען זשופניק'ס מקווה און זשופניק שוויץ איז געקומען צו א מעמד און מצב וואס ס'גייט זיי אריינשניידן אין טאש אריין, אויסער דעם גייט זיין לאוסוטס, ווייל אז מ'הערט מיך אויס גייט זיך דער עולם ווערן קלוג. סא די אלע מינע פאשקווילישע אימעילס, אונז זעמיר צוגעוואוינט צו דעם. כ'ווייס איין זאך, אויב דו קענסט יא אזוי גוט און דו ווייסט וויאזוי צו פירן אזא זאך און דו ביסט אזוי באהאוונט פונקטליך וואס ס'גייט פאר, וואו ביסטו געווען אלע יארן זאלסטו עפעס טון צו דעם? ביסט דאך זייער באהאוונט ווי איך זעה, דו ווייסט וואס איז א חילול השם וואס איז נישט, און וואס וועט ברענגען גוטס און וואס וועט נישט ברענגען גוטס, כ'זעה דו האסט ארויס די זאך זייער קלאר, וואו ביסטו געווען אלע יארן? און וואו זענען געווען אלע רבנים אלע יארן? סאו וואס עטס ווילטס יעצט מאכן חוזק? איך לאך פון דעם. ס'האט געקאסט א פרייז פון א חילול השם, ס'האט געמוזט געטוהן ווערן, אונזער רבי האט אונז געלערנט אז ווען אידן טוען אזאלעכע זאכן מוז מען זיך, ווי מען זאגט, מוז מען עס אפשטעלן און מען מוז מודיע זיין פאר די גוים. יעצט די רבי האט נישט גערעדט אז מ'איז מאלעסטעט א קינד, אז מ'מאלעסטעט א קינד דארף מען נישט מודיע זיין פארן גוי, דארף מען אים איינזעצן אין תפיסה. ער איז שעדליך אין די גאס. דער רבי האט אמאל געזאגט מ'האט איינעם איינגעזעצט האט דער רבי געזאגט פאר זיין מאמע זאל ער זיצן ער וועט ארויסקומען וועט ער זיין א מענטש. און ער האט קינדער מורה הוראות. סאו וואס ווילסטו יעצט אנהייבן? אז דו האסט א בעסערן וועג? נו זאג דיין בעסערן וועג. דו זאגסט מיין וועג טויג נישט. איך הער וואס דו זאגסט מיין וועג טויג נישט. גראדע האט עס ברוך השם גוט געהאלפן דער וועג. ווייל יעדער איז מודה אז ס'איז היינט שענער די גאס ווי ס'איז געווען און ס'איז שענער די מקווה'ס און די סעקשועל אביוז איז סטאפינג סלאולי. אבער וועיט א מינוט. דו האסט אן אנדערן וועג? וואס מען דארף נישט מאכן א חילול השם, היינט אויך אפשר ווייל די רבנים האבן מורא עס אנצורירן, רבנים זאגן היינט ניין וואן וואן, דאס איז וואס ס'איז, זיי באצאלן די קאנסעקווענצעס, אבער פאר דעם, פינף יאר צוריק, איך אליין האב געשריבן בריוון, ס'איז דא הונדערטער בריוון, איך האב געשריבן יעדע וואך א בריוו פינף יאר, און אין א יאר איז דא פופציג וואכן, סאו פיגער אויס וויפיל בריוון דאס איז נאך צוגעקומען דא און דארטן ווען ס'איז געשען אן אינצידענט. יעצט גייסטו זאגן ווייל ס'איז א חילול השם? איך וויל דיך עפעס פרעגן, אז א מענטש מ'רעיפט אים זיין קינד און ער גייט צו די פאליס ווערט עס א חילול השם? דער רדב"ז זאגט קלאר אז אין אמת וואלט מען אים געדארפט הרג'נען. פארוואס? ווייל איינער וואס איז להוט אחר עריות מצילין אותו בנפשו. נאר אונז קען מען נישט, מ'וועט דיך דאך איינזעצן אין תפיסה זאגט ער, במילא אז ס'איז דא א מדינת חוק, גיי צו די פאליס. אזוי זאגט דער רדב"ז. דאס איז דער ר' דוד בן זמרא. סאו עטץ האטס א פראבלעם יעצט אז ס'ווערט א חילול השם און ער שרייבט מיר נאך א בריוו און איך זאל עס איבערטראכטן. כ'וויל דיר עפעס זאגן, איך קען דיך נישט מיסטער מענדלאוויטש, כ'האב איבערגעטראכט אז דו ביסט אדער א נואף, אדער א טאטע פון א זון וואס ער איז א נואף, אדער דו ביסט א זון וואס דיין טאטע האט מיט דיר געטון וואס מ'טאר נישט. כ'קען נישט גלייבן ביסט א געהעריגער נארמאלער מענטש און דו רעדסט אזוי. איט דזשאסט דאזענט סאונד גוד. און איך האב באמת נישט קיין צייט פון יעדן משוגענעם זיך צו מאכן צו טוהן און הערן וואס ער האט צו זאגן. ליסן די געים איז אווער. דו גיי דיין וועג איך וועל גיין מיין וועג מען וועט זעהן ווער ס'וועט בעסער אנקומען אבער דאס געט דיר נאכנישט קיין פטור אז דו זאלסט נישט טוהן. און אויסער דעם וויל איך דיך פרעגן א שאלה. איך האב געהאט אן אנדערן וועג צו גיין, דו נעמסט א מענטש ווארפסט אים ארויס פון די קאמיוניטי, ער האט נישט א שול ווי צו דאווענען, און ער קען שרייען אין די גאס, מען טאר נישט טאטשן קינדער, וואס וואלט דען געווען דעמאלטס? יעדער האט געזאגט קוק דער משוגענער שרייט אין די גאס, סאו איך וואלט זיך אין ערגעץ נישט אנגעקומען, סאו אז איך האב געוואלט אנקומען האב איך געמוזט גיין צו די גוים, וואס די גוים זענען אינטערעסירט אז ס'זאל נישט זיין קיין זנות, כ'מיין דעי געט פעיד פאר איט, אדער ס'דא נארמאלע גוים אויכעט, יעצט זנות באדערט נישט די גוים, אבער נישט מיט קינדער, רבונו של עולם לאז דאס קינד אויפוואקסן. לעט הים מעיק היז דיסיזשענס אן היז און, נישט הרג'נען אים אוועק פאר ער האט נאך אנגעהויבן, און דעטס דעטס אוט אוו די ארדינערי. סאו בקיצור, האט א פראבלעם, מ'האט געגאנגען צום גוי, מ'האט געמאכט א חילול השם, איך ווייס וואס דיך באדערט, די עדה גייט אונטערגיין מיט זייערע הכשרים, די רבנות ווייסט שוין, איך רעד מיט די רבנות כמעט אן טעגליך, ווייל זיי האבן מקווה'ס, זיי ווייסן אלעס וואס גייט פאר, מ'קען עס נישט לייקענען ווייל בית דין האט אים צוגעשפארט דעם שוויץ, און ס'דא פיקטשערס, עניוועי. סאו האסט א פראבלעם מיט די עדה החרדית, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט זיי. כ'וויל זאגן נאך א זאך, כ'ווייס נאך נישט ווי זיכער די זאך איז, אבער כ'הער זאגן אז יונגע לייט וואס מ'האט זיי ארויסגעווארפן ווייל זיי האבן זיך געשטוצט דאס בערדל צו זיי האבן אייפאונס, האבן זיך צוזאמגענומען, זיי האבן געמאכט יעצט א נייע תלמוד תורה אין בארא פארק, און ס'כ'הער ס'איז זייער סוקסעספול, זיי ווילן נישט איך זאל רעדן דערפון נאך, ווייל זיי ברויכן נישט יעדער זאל זיי באפאלן. אבער זיי האלטן ביי מאכן א מיידל סקול אויכעט, און זיי זאגן זיי האבן אלעס געטוהן ווייל איך האב געהאלטן אין איין זאגן וואס האסטו מיט הגר המצרי, וואס האסטו מיט טייטלבוים, וואס האסטו מיט די אלע שמות הנרדפים, מאכטס אן אייגענע בארא פארקער תלמוד תורה מיט א מיידל סקול און האטס יעדן אין בוידעם, און איך הער זאגן ס'איז דא גבירישע אינגעלייט צווישן זיי אויכעט. נו, זאל זיי דער אייבישטער העלפן זאלן מורא'דיג מצליח זיין, און דעמאלטס וועלן די הגר'ס מיט די אלע אנדערע שקצים מיט די טייטלבוימס אויפהערן ארויסצואווארפן דעם עולם, ווייל דער עולם וועט אנהייבן צו געבן געלט פאר זיי. טא, דאס איז געווען אן עמורדזשענסי, יעצט קומט דער געהעריגער שיעור מיטן אייבערשטנ'ס הילף. א גוטן ערב שבת קודש פרשת בוא, פאריגע וואך האב איך געמאכט דעם שיעור דינסטאג, האב איך נישט געוואלט זאגן א גוטן ערב שבת, ווייל עס איז נאכנישט ערב שבת, מיטוואך איז שוין ערב שבת, ווייל וועגן דעם זאגט מען לכו נרננה ביים יום. ווייל מען דארף דערמאנען אז מען דארף אנגרייטן געלט אויף שבת, פון מיטוואך הייבט זיך אן עס צוגרייטן אויף שבת. על כל פנים, לאמיר צוקומען קודם צום רעדן אביסל וואס די שובבים פארלאנגט זיך, און וואס מען דארף ערלעדיגן דעם שובבים. דער אמת איז, דער זוהר הקדוש איז דאך פון די הייליגסטע ספרים וואס איז דא ביי כלל ישראל, קבלה, ר' שמעון מיטן זוהר הקדוש איז מען ממתיק דינים, איך געדענק, איך בין געווען א בחור, ס'געווען דעמאלטס די סיקסטי סעווען וואר, ס'האט אנגעהויבן דעמאלטס די צרות פאר אידן ביי די מלחמה, ששת ימי אפילה ווי מען רופט עס, איך בין געווען אין ארץ ישראל, ס'איז געווען צווישן פסח און שביעות, בין אריין זיך געזעגענען מיטן אמרי חיים אז מיין טאטע וויל איך זאל ארויספארן, האט ער געזאגט פאר געזונטערהייט, קודם האט ער געזאגט ס'פעלט נישט אויס, האב איך אים געזאגט. מיין טאטע איז דערשראקן, איך וויל אים נישט אנטון קיין עגמת נפש. האט ער געזאגט פיין פאר. האט אבער געזאגט דעמאלטס הרחק לא תרחיקו העתירו בעדי, זאגט ער פאר נישט ווייט, דארפסט נישט אהיים פארן ביז אהיים, פאר ארויס פון דא, און אזוי איז געווען, איך בין געפארן ביז לאנדן, דארטן האב איך געוויילט אביסל, אנטווערפן און נאכדעם לאנדן, נאכדעם בין איך צוריק געקומען. למעשה בין איך געפארן אויף מירון, פארן אויף מירון, זיך געזעגענען מיט ר' שמעון, עס איז דאך ספירה טעג, ר' שמעון איז דאך, עס איז דאך די זאך אליין, ל"ג בעומר, האב איך געטראפן דעם אמרי חיים אין מירון, דעמאלטס האט מען נישט געקענט פארן אויף מירון ווייל מען האט מורא געהאט סיריע וועט אטאקירן ארץ ישראל, איינע פון די פיר לענדער, און אויפן אנדערן זייט בארג פון ר' שמעון איז דאך סיריע. לבנון, סיריע דארטן, לבנון זעמער געפארן, אבער איך האב באצאלט פאר א טעקסי גרויס געלט צו פארן, ס'איז געווען מסוכן שוין, און דער אמרי חיים איז אויך געפארן, האמער זיך געטראפן אינאיינעם אין מירון, געדענק איך ווי היינט, ער איז אריין געקומען, ער האט אנגעהויבן צו זאגן ספר הזוהר, דאס לעכטיגע ספר, מתנה אלקה, ס'לערנט אונז געטליכקייט, ר' שמעון בן יוחאי, אזוי האט ער אפגעטייטשט דעם שער בלאט, דעמאלט האט ער זיך ארויף געלייגט, דעם זוהר האט ער ארויף געלייגט, אויפן מצבה פון ר' שמעון און האט זיך ארויף געלייגט זיין קאפ און ס'האט געדוירט פינף מינוט, נישט געזאגט תהלים נישט געזאגט גארנישט און ער זאגט מ'האבן געווינען די מלחמה, די קשרים וואס די אלע פיר האבן צווישן זיך געמאכט האב איך שוין מנתק געווען אין הימל דורכן כח פון ר' שמעון, ס'ידיעה. אז רב אשלג האט איבערגעטייטשט דעם זוהר אויף לשון קודש, ס'איז געווען איינער ראזענבערג דא א רב פון מאנטריאל, יארן פארדעם האט עס אויך געמאכט, אבער ער האט עס נישט געמאכט אזוי ווי אשלג, ווייל רב אשלג, רב אשלג האט איבערגעטייטשט יעדעס ווארט, אזוי אז ס'איז נישט נאר דער תוכן. פונעם זוהר, נאר דו קענסט דיך אויסלערנען אראמיש אויך, און עז טיים גאוס ביי דארפסטו שוין נישט האבן ווייל דו קענסט שוין אליין טייטש, האט ער געשריגן יארן פאר ס'האט זיך אנגעהויבן די מלחמה אין אין יוראפ, האט ער געשריבן פאר די יוראפעאישע אידן עטס וועטס חלילה אונטערגיין ווייל ס'איז ארויסגעקומען א גזירה אויף כלל ישראל, האט ער געזאגט ס'איז דא איין וועג וויאזוי מ'קען די גזירה. ממתיק זיין אז מען זאל איבערטייטשן דעם זוהר אויף לשון קודש, און מען זאל לערנען איבעראל זוהר, ישיבה בחורים, כולל אינגעלייט, ס'איז דא וואס האלטן ס'איז נישט פאר קיין ישיבה בחורים קיין זוהר, ס'איז א גרויסע טעות, דער גרעסטער און דער שענסטער מוסר ספר איז דער זוהר, ער רעדט פון נישט בטל'ען קיין צייט און פון לערנען תורה. כ'האב געזען אין די הנהגות פון חזון איש, איינער האט אים געפרעגט וואס ער זאל לערנען פאר א מוסר ספר, א בחור, ער זאגט ער זאל זיך לערנען זוהר, ווי דא אזא ווארעמע ספר ווי דער זוהר, און ווי דא א ספר וואס רעדט אזויפיל פונעם ענין פון שמירת הברית, פון זרע לבטלה, פון דעם חטא פון דעם פגם הברית, ס'איז דאך מורא'דיג. עניוועי, למעשה יעצט דארף ארץ ישראל אויכעט גרויס רחמים, און מ'דארף אנהייבן אביסל צו לערנען זוהר. יעצט, איך וויל זאגן דא א שטיקל זוהר פון פאריגע וואך, און איך האלט אז מ'דארף עס לערנען. און באמת, דער זוהר איז דער ערשטער וואס ער צו צו צו צו לייגט די אלע פאלשע רבנים מיט די מנהיגים, ער זאגט אז זיי קומען פון די ערב רב, זיי זענען דא נאך היינט אויסצורייסן די תורה, אזוי ווי אין די מדבר האבן זיי געוואלט אויסרייסן די תורה הקדושה, זיי האבן געמאכט דעם עגל, זענען די היינטיגע מנהיגים, די היינטיגע רעבעס. יעצט פארוואס לערנט מען נישט זוהר? ווייל די ערב רב. די אלע לאמיר זאגן די לעגלאג רבנים, מיט די אלע רבנים וואס זיי טוען משכב זכור, די אלע רבנים וואס זיי ווילן אז מען זאל עס ווייטער קענען טון וואס זיי מאכן געלט, די אלע רבנים ווילן נישט מען זאל לערנען זוהר ווייל ס'וועט דאך פאלן א פחד און א שרעק אז מען וועט זען וואס וואסערע פגמים מען מאכט אן מיט די אלע זאכן, זיי זענען די וואס זיי האלטן. אז מען טאר נישט לערנען זוהר הקדוש, די זעלבע ווי זיי האבן געהאלטן מען טאר נישט אויסהערן מיין האטליין, מען טאר נישט, ס'איז מנוולות, איי דו מוזט דאך יענעם לערנען א דרך החיים, כ'על עם אלעס לערנען נאר נישט דאס ווייל דאס וויל איך אליינס טוהן, פגם הברית וויל איך אליין טוהן, סאו קודם וויל איך ענק דא פארלערנען א שטיקל זוהר. און וועט עטס זעהן ווי גרעפיק ר' שמעון בן יוחאי זאגט אלעס ארויס, ווייל אז דו לערנסט מיט יענעם יו העוו טו טיטש אים די רייט וועי, סאו דאס זאל איך אנהייבן דעם שיעור ווייל אז נישט וועט מען נישט צוקומען צו גארנישט, נא נא די פעדאפיילס וואו האבן זיי זיך ארויפגעזעצט? נא הערטס אויס א שיעור פונעם הייליגן זוהר הקדוש פאר שובבים און נאכדעם וועלן מיר ווייטער צוריקקומען צו די שיעור פון די פעדאפיילס, כ'האב געוואלט קודם אנהייבן אביסל וועגן שובבים. ס'איז מורא'דיג וויכטיג מען זאל וויסן וואס מען האט אפגעטוהן דא יעצט אין ארץ ישראל, און וואס מען טוט נעבעך איבעראל אן א צער פארן הייליגן באשעפער. זיי האבן געמאכט יעצט א נייעם געזעץ אין ארץ ישראל, אז ווען א פרוי וויל נישט דורכגיין די פרעגנענסי, זי וויל נישט, האבן זיי יעצט אלאקעידעט פיר א האלב מיליאן דאלער, און ווער ס'וויל קען קומען מפיל זיין דאס קינד. זיי זאגן ס'וועט אומקומען בערך. זעקס טויזנט קינדער דאס יאר אליינס, און דאס איז נאר דער אנהייב. כ'האב געוואלט אביסל רעדן וועגן דעם אז מען זאל וויסן אז מיטן אייבערשטן טאר מען זיך נישט ארומשפילן. ס'ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש אין פרשת שמות ווערט געברענגט א מורא'דיגער זוהר, און איך וויל רעדן דערפון. איך רעד דערפון אפאר מאל, איך וויל נאכאמאל רעדן. דער זוהר הקדוש זאגט תלת אינון, ס'דא דריי. כ'וועל נישט זאגן דעם זוהר מיטן איבערטייטש ווייל איך וועל עס זאגן וועט עס דויערן צו לאנג, ס'איז דא דריי מיני מענטשן וואס זענען דוחה די שכינה פון די וועלט, און זענען גורם אז דער אייבערשטער זאל זיך כביכול ארויסציען פון די וועלט, און די מענטשן שרייען און זיי דאווענען פארן אייבערשטן, און דער אייבערשטער הערט שוין גאנץ נישט אויס, ממילא זאלט עטס נישט פרעגן שאלות, איך האב דאך געדאווענט צום אייבערשטן, וואס איז געשען? ס'איז גארנישט געשען, האסט געטון אזאלעכע עבירות אז דער אייבערשטער האט דיך איבערגעלאזט. יעצט, וועלכע זענען די דריי זאכן? זאגט רבי שמעון אזוי, די ערשטע איז מאן דשוכב בנידה, ווען ס'וואוינט מיט א אישה נידה. זאגט דער זוהר הקדוש, ס'איז נישט דא נאך אזא שטארקע טומאה אויף דער וועלט אזוי ווי טומאת הנידה, דאס איז די שטערקסטע פון אלע טומאות. טומאת הנידה איז וועגן דעם די שטערקסטע ווייל ס'שטייט ותהי נדתה עליו, זי ברענגט אפילו דעם איסור נידות אויפן מאן, און אלע מענטשן ארום איר ווערן טמא אויב זי היט נישט אפ טומאת נידה, וואו זיי גייען לויפט די שכינה אוועק פון זיי, נאך מער זאגט דער זוהר הקדוש אז זענען גורם חלאים רעים אויף זיך און אויפן קינד וואס ווערט געבוירן. ס'איז א מורא'דיגע זאך כ'האב געטראפן יעצט. אין ספר הרוקח שכל דבריו דברי קבלה אזוי זאגט ר' יהודה החסיד שרייבט ער אז טומאת נידה קען אמאל אויסקלאפן אפילו נאך זיבעציג יאר מיט אנדערע ווערטער ער קען האבן קינדער זאגט ער ער קען האבן אייניקלעך און ס'איז גארנישט געשען זענען נישט געווארן קרעציג די גמרא זאגט אז נידות מאכט אז דאס קינד זאל זיין קרעציג צרעת. עס קען זיין ס'וועט נישט געשעהן אפילו ביי דעם דור ביים צווייטן אבער עווענטשעלי אפילו נאך זיבעציג יאר איט וויל קעטש אפ טו הים. יעצט קרעטץ מיינט מען נישט דווקא קרעטץ ס'איז דא אזויפיל קינדער מען שרייט ס'איז דא אזויפיל קינדער אין די שפיטעלער ס'איז דא אזויפיל קענסער פעישענטס דער'ס א ריזן פאר אלל דעט ס'איז דא א משגיח וואס ס'פירט די וועלט און דאס איז דער הייליגער באשעפער. כ'האב ענק שוין געזאגט אז ס'זאלטס האבן געזונטע קינדער פילטס אן די מקווה, ס'פעלט אין צוואנציג פראצענט פון די פרויען די מקווה, און זיי קאלן אפ, נאכדעם ווען איך רעד א דרשה פרעגן זיי וויאזוי קען מען צוריק ארויפגיין אויף די באן, און קיינער רעדט נישט פון דעם, מ'האט מורא, מיט מיין גלות, דער זוהר שעמט זיך נישט צו שרייבן, יעצט זאגט דער זוהר הקדוש אז ער שאפט קראנקייטן אויף דעם קינד, די טומאה פון טומאת נידה גייט ארויף אויפן קינד און ס'בלייבט אין אלע זיינע אברים, די זרע. וואס דער מאן געבט פאר די פרוי אויב ס'איז א נידה, פון דעם ווערט דאך דאס גאנצע קינד, פון די זרע ווערט נאכדעם די האנט און די פיס און דער קאפ און די אלעס ווערט, די ביינער אלעס, אלעס איז פול מיט איין שטיק רוח הטומאה. דער מענטש וואס ער ווערט געבוירן און ער איז א בן הנידה, זאגט דער זוהר הקדוש, ס'וועט דאס קיינמאל אין לעבן פון אים נישט אוועקגיין, דער זוהר זאגט מער אז אפילו אין קבר גייט עס אויך נישט אוועק, א איד. ווער ס'איז א איד, ער איז געבוירן בקדושה ובטהרה, נאכדעם ווען ער גייט דורך חיבוט הקבר גייט ער דאך ארויף אין הויעכע וועלטן, דאס איז דאך געווען דער ציל אז ס'זאל נישט זיין נהמא דכסופא, ס'זאל נישט זיין אומזיסטיג ברויט, אזא קינד וואס ווערט געבוירן פון נדות, זיין גאנצער בנין און זיין גאנצער יסוד איז אזא שטארקע טומאה, שטערקער פון אלע טומאות אז אפילו נאכן טויט שיידט זיך עס אויך נישט אפ. ביי יוסף הצדיק שטייט לשכב עמה בעולם הזה להיות עמה לעולם הבא, ס'בלייבט מיט אים אויף אייביג. אזוי זאגט דער זוהר. יעצט, דאס איז די ערשטע זאך וואס ס'טרייבט אוועק כביכול דעם אייבערשטן פון די וועלט, און נאכדעם מעגסטו אים רופן, ער איז נישט דא. ביים חורבן בית המקדש שטייט אין מדרש אין איכה, דער אייבערשטער האט זיך ארויפגעצויגן אין אזאלעכע עולמות און ער האט זיך גענומען וויינען. קיין שום מלאך השרת פון די גרעסטע האבן נישט געוואוסט וואו דער אייבערשטער איז, אונז זאגט מען דאך איה ממקום כבודו, ער האט זיך אזוי ארויפגעצויגן, ער האט נישט געוואלט מער וויסן פון די וועלט, ער האט געוואלט אז מען זאל באצאלן פאר די אלע מענטשן וואס האבן געטון די אלע עבירות. די צווייטע זאך וואס איז דוחה די שכינה פון די וועלט איז מאן דשכב בבת אל נכר, ער גייט לעבן מיט א גוי'טע. ער לייגט אריין דעם אות ברית קודש, וואס דאס האט מען אים געמל'עט, און מ'האט אים געמאכט פאר א איד, לייגט ער דאס אריין אין אן אנדערן רשות פאר די גוים, אזוי שטייט אין מלאכי ב', ובעל בת אל נכר, זאגט דער זוהר הקדוש ווערטער, ס'נישט דא נאך אזא קנאה, וואס דער אייבישטער צערנט אויף א מענטש און ער וויל זיך נוקם זיין פון דעם מענטש, איז נישט דא נאך אזא קנאה פארן אייבישטן, אזוי ווי דער פגם הברית פון בעל בת אל נכר. פארוואס? ווייל דאיהו דער ברית מילה קיומא דשמא קדישא, דאס איז דער שם פונעם אייבערשטן, און ממילא אז ער געבט דאס לבת אל נכר, נעמט ער ארויס די קדושה פונעם אייבערשטן, דעם הייליגן נאמען, און ער געבט עס אוועק פארן גוי. און אויכעט דער אות ברית קודש איז דער רזא דמהימנותא, דער סוד פון אמונה. יעצט. יעצט זאגט דער זוהר וואס שטייט ויחל העם לזנות את בנות מואב, די פאלק האט אנגעהויבן מזנה צו זיין מיט די בנות מואב, וואס שטייט נאכדעם ויחר אף השם בישראל? אויף וועם איז דער אייבערשטער ברוגז געווארן? שטייט אין זוהר הקדוש, דער אייבערשטער האט געזאגט קח את כל ראשי העם והוקע אותם לה' נגד השמש, וואס עפעס די ראשי העם? זיי האבן נישט געזינדיגט שטייט ויחל העם נישט ראשי העם. זאגט ר' שמעון, ווייל זיי האבן געקענט מוחה זיין און זיי האבן נישט מוחה געווען, האט מען זיי געשטראפט די ערשטע. יעצט ר' אבא זאגט, וואס הייסט נגד השמש? נגד השמש מיינט מען דער אות ברית קודש וואס דאס הייסט שמש, ווייל אויף דעם איז געזאגט געווארן די פסוק אין תהלים קאפיטל פ"ד, כי שמש ומגן השם אלוקים, אז טאמער מ'איז אפגעהיטן, מיטן פגם הברית מען טוט דאס נישט, און אויב מען איז אפגעהיטן, איז דעמאלטס דער שמש דער אות ברית קודש איז מגן השם אלקים, איז שיצט עס. יעצט זאגט דער זוהר ווייטער, אזוי ווי די זון שיינט און לייכט אויף די גאנצע וועלט אזוי דער אות ברית קודש לייכט, ס'מאכט א המשכה, א מענטש ווערט עלטער ער ווערט אלט און קראנק און צובראכן און שטארבט, האט ער ווייטער ווער ס'איז ממשיך די וועלט, ווער ס'. ווער ס'פירט ווייטער און ער טראגט דאס אידישקייט און ער זאגט השם הוא האלקים. יעצט זאגט רבי שמעון ווייטער, מאי וואס איז דאס וואס ס'שטייט מגן כי שמש ומגן, זאגט ער, אזוי ווי די זון טוט דאך מגין זיין אויפן מענטש אזוי דער אות ברית קודש איז מגין אויפן מענטש ווער ס'היט זיך אפ ערליך, יעצט ערליך מיינט מען אפילו גייסט אין די גאס, ביז האסט געזינדיגט פיין, האסט געקוקט ווי מ'טאר נישט, האסט גערעדט וואס מ'טאר נישט, האסט געזען וואס מ'טאר נישט, איין מינוט גיב דיר נאר א דריי אויס דעם קאפ הייסט עס אז דו ביסט שוין א שומר הברית. ווער ס'היט זיך אפ אין נזק בעולם שיוכל להתקרב אליו קען קיין שום נזק נישט צוקומען צו אזא מענטש. ודאי נגד השמש דאס מיינט מען נגד השמש ווייל ער היט זיך אפ דעם אות ברית קודש. יעצט זאגט ווייטער ר' שמעון די ראשי העם ווערן פארכאפט, מ'שטראפט זיי אין יעדן דור פאר דעם זינד. ווען? ווען זיי ווייסן און זענען נישט מקנא פארן אייבערשטנ'ס וועגן, זיי זענען נישט מוחה. יעצט מען רעדט נישט פון אונזער דור, אונזער דור זענען זיי דאך אליינס די חזירים, און מען דארף נישט זוכן ווייל זיי האבן נישט געזאגט א ווארט און זיי האבן נישט אפגעשטעלט כלל ישראל, זיי אליין טוען עס. בקיצור, זאגט דער הייליגער רבי שמעון ווייטער, ס'איז א חוב וואס ס'ליגט אויף יעדן איד, און בפרט אויף די ראשי העם מען זאל מקנא זיין, מקנא זיין פארן הייליגן באשעפער'ס נאמען, אז מען זאל נישט טון חטא. חטאים מיטן אות ברית קודש מיט זנות. יעצט זאגט רבי שמעון ווייטער מורא'דיגע ווערטער, ווען איינער איז בועל אן ארמית, אויף אים איז געזאגט געווארן דער פסוק לא יהיה לך אלהים אחרים על פני לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי השם אלקיך קל קנא. זאגט ער און דאס איז אלעס געזאגט געווארן ווער ס'וואוינט מיט א גוי'טע. איז פונקט אזא חטא ווי צו דינען עבודה זרה. אין קנאות קען מען זיך אונז אויס. דער רבי האט געזאגט כל הזורק קלפי צו די בחירות כאילו זורק אבן למרקוליס. יעדער ווייסט עבודה זרה איז די הארבסטע זאך. רבי שמעון זאגט אז א בא אל הגויה און אן עובד עבודה זרה. איז די זעלבע הארב ביים אייבערשטן, און דער גאנצער פסוק וואס ס'שטייט לא יהיה לך אלהים אחרים על פני איז איין זאך, און לא תשתחוה להם איז א צווייטע זאך, ולא תעבדם איז א דריטע זאך, כי אנכי השם אלקיך קל קנא, דאס רעדט מען ווען איינער חלילה ווערט נכשל מיט א גויטע. יעצט זאגט ווייטער רבי שמעון, ווער ס'בוגד אינעם אות ברית קודש איז אזוי ווי ער איז משקר אינעם אייבערשטנ'ס נאמען. און ווער ס'איז משקר אינעם אייבערשטנ'ס נאמען, איז משקר אינעם אייבערשטן. לית ליה חולקנא באלוקי דישראל, ער האט נישט קיין חלק אינעם אידישן באשעפער. זאגט ער, אם לא בכח של תשובה תמידית. יעצט אין דעם זוהר ווערט געברענגט, ס'איז דא א ספר אג, דער אבני נזר, אגלי טל, ער האט געמאכט א ספר אגלי טל, אונז ווייס מיר רבי שמעון האלט אז אויף יעדע זאך העלפט תשובה חוץ אויף א פגם הברית. יעצט לכאורה וואס רעדט מען דא אז א מענטש האט געוואוינט מיט א גוי'טע איז דאך דא הוצאת זרע לבטלה אויך נו זעהסט דאך דא רבי שמעון זאגט בפירוש אם לא בכח של תשובה תמידית אנדערע ספרים זאגן בתשובה יתירה דאס מיינט א גרויסע תשובה ברענגט ער צו אז ס'נישט דא אזא זאך וואס העלפט נישט קיין תשובה, נאר רבי שמעון מיינט אז מען דארף טון אסאך תשובה, זאגט דער אבני נזר אין ספר אגלי טל אין די הקדמה, ווען איינער איז זיך מייגע אויף תורה, איז מיט דעם איז ער מתקן דעם פגם פון פגם הברית, ווייל די חטא פון פגם הברית, און נישט ביים אות ברית קודש, דאס איז אין מח וואס ער רייסט אויס טיפות זרע און ס'גייט לאיבוד, סאו מ'איז זיך מייגע אויף תורה קען מען ארויף צוריק ברענגען די אלע ניצוצות וואס מ'האט פארלוירן, און ער ברענגט צו דעם זוהר, דער זוהר שטייט קלאר דא, כ'מיין דער זוהר זאגט אויף אנדערע פלעצער אז ס'העלפט נישט קיין תשובה בכלל, דא גע'פסק'נט ס'העלפט נישט קיין תשובה, זאגט ער ניין מיר זעהן דא אין זוהר שמות שטייט טאמער טוט ער תשובה תמידית, אדער א גרויסע תשובה וועט עס יא העלפן. סאו יעצט האמער דא צוויי זאכן וואס עס טרייבט אוועק דעם אייבערשטן פון די וועלט, און דו קענסט דאווענען און דער אייבערשטער הערט דיך נישט, אזוי זאגט דער זוהר. ובני נשא, מענטשן, צווחין, שרייען און זיי דאווענען צום אייבערשטן ולא ישתמע קליהון, דער אייבערשטער הערט זיי נישט אויס. האמער גערעדט וועלכעס זענען די זאכן, קודם האמער גערעדט ווען איינער וואוינט מיט א אשה נידה, און די צווייטע האמער גערעדט. וועגן א נכרית. יעצט ביי אשה נידה דארף מען אויך וויסן ווען א פרוי האט חציצות איז אויך זייער הארב. ס'איז דא היינט געווארן א נייע פראבלעם, פרויען ווילן זיך אנפוצן זייער שיין, זיי מאכן זיך די איילעשעס, די איי-בראוס, זיי מאכן עס אביסל דיקער מיט א קאלער, זיי מאכן זיך איין די נעגל, מיט אלעם. ס'קומט צו גיין צו די מקווה דארף מען דאס אלעס אראפנעמען על פי הלכה. ממילא מען דארף עס אראפנעמען און מען נעמט עס נישט אראפ איז מען אן איסור נידה. ס'איז דא אסאך מאל זיי לייגן נאר שייני נעיל פאליש נישט קיין רויט צו אנדערע קאלערס, און די מקווה אידענע פאלט אפילו נישט ביי צו פרעגן א סאטמארע ווייבל צו א פאפא ווייבל ווייל זיי ווייסן דאך אז ביי אונז לייגט מען נישט די אלע זאכן. וואטס איז ראנג? אונז האמיר שוין היינט די אלע מעיקאפס בלאש מיט איי בראוס מיט וואס די ווילסט האמיר היינט. סאו ווען ס'קומט צו גיין אין מקווה. אבער ביסטו א אשה נידה, מען רעדט נישט פון א פרוי וואס זי גייט אינגאנצן נישט אין מקווה, דו קענסט גיין, דו קענסט דיך אפהיטן מיט אלעם, מיט חמשה ימי טומאה, מיט שבעה נקיים, מיט הפסק טהרה, און און בדיקות, עט די ענד אוו די דעי ביסטו א נידה. יעצט לאמיר גיין ווייטער, די דריטע זאך איז קטל בנו, ווען איינער הרג'ט דעם תינוק במעי אמו, ער הרג'ט דאס קינד ווען די פרוי איז שוואנגער, יעצט דער זוהר זאגט ער איז אזא בעל עבירה אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. פארוואס? ווייל אן אנדערער וואס ער הרג'עט א קינד, הרג'עט א מענטש. ער איז אזא רשע ער הרג'עט זיין אייגענע קינדער. שטעל דיר פאר וועלכע טאטע וואלט געהרג'עט זיינע אייגענע קינדער? זאגט דער זוהר הקדוש אז דאס איז אזא שלעכטע זאך אז דער אייבערשטער ווערט אויף דעם אזוי ברוגז אז ער צעברעקלט די וועלט צוביסלעך און קיינער ווייסט נישט פארוואס. און דער אייבערשטער ציט זיך אוועק פון די וועלט און ער לאזט איבער דא חרב. רעב און מגיפה, דאס בלייבט אויף די וועלט, און דאס זענען די דריי שלעכטע זאכן, יעצט דאס מאכט אז ער הרג'ט זיינס א קינד, און ער איז אויכעט סותר דעם בנין פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט דאך באשאפן א וועלט אז מען זאל האבן קינדער, און די דריטע זאך איז ער ער איז דוחה די שכינה. דער אייבערשטער טרעפט זיך נישט קיין מנוחה, ער גייט זיך אוועק, כביכול די שכינה הקדושה לאזט איבער די וועלט, און נאכדעם קענסטו גארנישט טון, דער אייבערשטער הערט אפילו נישט אויס די תפילות. זאגט ווייטער דער זוהר אויף די דריי זאכן וויינט דער אייבערשטער. וויינט ווייל ער געבט דיר א כח המוליד זאלסט קענען געבוירן קינדער. זאלסט עס קענען געבוירן בטהרה, ווייל אונז זעמיר דאך אן עם קדוש, און אונז אביוזן מיר דעם סיסטעם. זאגט דער זוהר, דאס ברענגט דעם חרב רעב ומגיפה, און וויי ליה להאי בר נש וויי ליה, וויי איז פאר דעם מענטש, וויי איז פאר אים. ס'וואלט אים געווען בעסער ווען ער ווערט נישט געבוירן. זאגט דער זוהר, זכאין אינון ישראל, וואויל איז פאר די אידן. כאטשיג זענען געווען אין גלות פון מצרים זענען זיי געווען אפגעהיטן פון די דריי זאכן וואס זענען דוחה די שכינה, פון נידה, פון בת אל נכר און פון הרג'נען די קינדער, פון מפיל זיין. און זיי האבן בפרהסיא געטון פריה וריביה, זיי האבן נישט מורא געהאט פאר די מצריים, כאטשיג די מצריים האבן גוזר געווען א גזירה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אבער נישט געווען קיין איינער אין מצרים וואס זאל הרג'נען. א קינד במעי אמו, איר הערט ווערטער וואס דער זוהר הקדוש זאגט? זאגט דער הייליגער זוהר הקדוש און כל שכן נאכדעם ווען ס'איז געבוירן געווארן האט קיינער נישט געהארגעט די קינד, קיינער האט נישט געזאגט כ'האב נישט גענוג צו עסן צו געבן פארן, צו ס'איז מיר שווער די ארבעט, פארקערט אין זכות פון די אידישע טעכטער וואס האבן זיך אזוי שיין געמאכט ביינאכט, דער מאן איז געווען געהארגעט מיד פון די ארבעט האט זי זיך אנגעצירט. זי האָט גענומען די מראות הצובֿאות, זי האָט גענומען אַ שפּיגל, זי האָט זיך געמאַכט אַזױ שײן, זי זאָל געפֿעלן פֿאַר איר מאַן, אַז ער זאָל װעלן מיט איר האָבן אַ קינד. דאָס האָט דער אײבערשטער שפּעטער גענומען אין זײַן בית, אין משכּן און אין בית-המקדש, און האָט געמאַכט פֿון דעם דעם כּיור, װאָס אונדז זאָגן מיר יעדן טאָג דעם כּיור, ועשׂית כּיור נחושת. און אין דעם זכות זענען ייִדן אױסגעלײזט געװאָרן פֿון גלות. יעצט, זאָגט דער זוהר, פֿון װאַנעט װײס איך, אַז די ייִדישע קינדער זענען געװען אָפּגעהיטן? פון נידה, ווייל ס'שטייט ויעש את הכיור נחושת ואת כנו נחושת במראות הצובאות, פארוואס האבן די אידישע טעכטער זוכה געווען אז פון זייערע שפיגלען וואס זיי האבן זיך געצירט פאר די מענער זאל מען מאכן דעם כיור? זאגט ער ווייל אין מצרים זענען זיי געווען אפגעהיטן און זיי האבן געווארט ביז נאכדעם ווען זיי האבן זיך מטהר געווען זענען זיי זיך געקומען אנצירן פאר זייערע מענער, וועגן דעם די וואסער פון כיור האט מען גענומען פאר א סוטה אויכעט, ווייל דאס איז די זה לעומת זה. און דער זוהר זאגט זיי האבן געקוקט אינעם שפיגל און זיי האבן זיך שיין געמאכט, און זיי האבן מעורר געווען די מענער אז זיי זאלן וועלן מיט זיי וואוינען, פון וואנעט ווייס איך זאגט דער זוהר הקדוש ווייטער אז זיי זענען געווען אפגעהיטן פון א בת אל נכר ווייל ס'שטייט יצאו כל צבאות השם, דער אייבערשטער רופט אן צבאות השם, זיי זענען אפגעהיטן געווען פון א גוי'טע, און אזוי ווי ס'שטייט אין תהלים קכ"ב, שבטי קה, עדות לישראל, עדות לישראל, ס'איז געווען די יו"ד קיי. מעיד געװען, אַז ס'איז נישט געװען קײן גױטע צװישן זײ, אַלעס געװען ייִדישע קינדער, ואלה שמות בני-ישׂראל, שבֿטי בני-ישׂראל, דבר אל בני-ישׂראל, אַלעס װײַזט, אַז ס'איז געװען אַ רײנע פֿאָלק, אַ רײנע ראַסע, בני-ישׂראל, זײ זענען נישט אױסגעמישט געװאָרן מיט בנות אל-נכר. פֿרעגט דער זוהר-הקדוש, ס'איז דאָך אָבער יאָ געװען דער איש מצרי. דער זוהר-הקדוש, דאָס איז געװען טאַקע נאָר אײנער. און מער פון דעם איז נישט געווען, און וועגן דעם האט אים דער פסוק מפרסם געווען, והוא בן איש מצרי, און דער נאמען איז געווען, דער מאמע'ס נאמען איז געווען שלומית בת דברי למטה דן, אבער די איבריגע אידן זענען געווען אפגעהיטן. זאגט דער זוהר הקדוש ווייטער, און פון וואנעט ווייס איך אז זיי האבן אלע עוסק געווען אין פריה ורביה, ווייל ס'שטייט, ובני ישראל. פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, די דריי זאכן זענען אידן געווען, אפגעהיטן זיי האבן נישט געהארגעט די קינדער נישט במעי אמם און נישט שפעטער ווען זיי זענען געבוירן, אז ס'שטייט בני ישראל באו במצרים ובני ישראל יצאו, די זעלבע בני ישראל וואס זענען געקומען אויף מצרים מיט יעקב אבינו וואס איז נישט געווען קיין תערובות פון אן אנדער פאלק, די זעלבע איז געווען ואלה שמות בני ישראל, זיי זענען ארויסגעגאנגען. יעצט וואס קומט דאס אונז צו לאזן הערן? ס'דא אסאך אינגעלייט, גראדע די תלמידי חכמים, נישט די בעל עגלה'ישע אינגעלייט, באקלאגן זיך אז זיי האבן שוין צופיל קינדער, זיי קענען עס נישט אפארדן. גראדע האט מיר איינער יעצט געזאגט, ער האט אויסגעהערט ווי א שמועס פון עטליכע וויזשניצער אינגעלייט ברבים אונטן אין וויזשניצער בית מדרש אין פיליס טערעס, האבן זיך נישט געשעמט צו רעדן אפן און גראד ווער קען אפארדן מער, איינער זאגט כ'האב דרײַ קינדער, איינער זאגט כ'האב שוין פֿיר, אוי איך בין שוין אווער די לימיט. און דער אייבערשטער האט געוואלט אז די אלע נשמות זאלן אראפקומען אין מצרים, די זעקס הונדערט טויזנט, דאס איז געווען די דריי הונדערט טויזנט אותיות פון די תורה, און יעדער אות האט אויך א ווייס מוקף גוויל, האבן די אלע געמוזט אראפקומען, ווען די אידן שפילן זיך ווען דעמאלטס ארום, און זאגן איך קען נישט אפארדן אהער און אהין, וואלט די אידן נישט געקענט אויסגעלייזט ווערן, ביז די אלע נשמות קומען נישט אראפ און זיי האבן נישט קיין תיקון, פארט מען אין ערגעצן, דער אייבערשטער ווארט דא אינעם גלות אין אמעריקע און ער וויל אונז אויסלייזן. קען מען נישט עפארדן קינדער. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם, יעדעס קינד ברענגט מיט איר גוטן מזל אין די פרנסה, און דער סטייפלער גאון דער פריעריגער דער קהילות יעקב האט א מורא'דיגן שיינעם בריוו, זאגט ער איך האב געקענט מענטשן זיי האבן מורא געהאט צו האבן קינדער, און זיי האבן געהאט איין קינד, און דער קינד האט געווען מער צרות פאר זיי געגעבן וויפיל צוועלף קינדער, ער זאגט סוף כל סוף. אז ס'איז שוין דא אזא מין זאך ווי איין קינד, א עלטער מיידל העלפט שוין אין שטוב, ס'איז א באלעבאסטע, פרנסה איז טאקע שווער, קיינער הייסט דיר נישט זאלסט וואוינען אין וויליאמסבורג און אין בארא פארק, וויליאמסבורג און בארא פארק געט דיר גארנישט, כ'הער מ'האט צוזאמגעשטעלט יעצט יונגעלייט און זיי מאכן זיך א עקסטערע תלמוד תורה, דאס זעלבע האט עטס געקענט מאכן דאון סאוט, איך בין געווען יעצט אויף א טריפ דריי שטעט, לואיזיענע, מיסיסיפי, און טעקסעס, רבותי, עטס זענטס טאטאל אוט אוו יור מיינד אז עטס זיצט דא און עטס פלאגטס ענק, צאלטס רענט, צוויי טויזנט דאלער, פלאס וואס דער לענדלארד גנב'עט נאך טויזנט פופצן הונדערט דאלער פון סעקשאן עיט, און וואס האט עטס דא? עטס האטס דא א באקס, זאליקא טאנצט ענק הקפות, צו אהרן קומט אריין פון מאנרא טאנצן הקפות, דאס איז די גאנצער גליק? עטס טוטס אזוי, עטס זאגטס דעם באשעפער געסט מיר נישט גענוג, איך קען נישט עפארדן קיין קינדער, און עטס זאגטס דעם באשעפער איך מוז וואוינען אין ברוקלין אדער אין מאנהעטן וואו די ריעל עסטעיט איז דאס העכסטע, ווער הייסט דו זאלסט דא וואוינען? אידן טייערע! מאכטס ענק גרינגער ענקער לעבן ס'עט ענק קיינער נישט גרינגער מאכן און נאך א זאך דאס איז שוין געמאכט פאר דעם פשוט'ן יונגערמאן דער ערנסטער בני תורה ווייסט דאך אז דער אייבישטער געט מיט די פרנסה אויך דער אייבישטער געט דאך מיט די פרנסה סאו אז ער ווייסט אונז דארף מען האבן וויליאמסבורג רענט און בארא פארק רענט געט ער דאך והא ראיה קיינער נאך נישט געשטארבן פאר הונגער סאו רבותי איך וויל ענק זאגן נאכאמאל איך וויל ענק מסביר זיין די שובבי"ם וואס מ'האט געמאכט פאר די דריי זאכן. מ'זאל לערנען הלכות נידה, אפגעהיטן זיין אין הלכות נידה, נישט קיין חציצות, נישט זיך אויסשמארגען און אויסשמירן, און נאכדעם זאל עס זיין א חציצה. ס'איז דא זייער אסאך וואס זיי זאגן א היתר וויבאלד זיי גייען עס נישט אראפ נעמען נאך די מקווה, ממילא הייסט עס שוין אזוי ווי ס'איז קבוע אינעם גוף. דאס איז אלעס נישט אויסגעהאלטן, און נישט דאס האבן אונזערע עלטערן פארלאנגט פון אונז, און נישט וועגן דעם הייסט מען אונז חסידים. און נאכדעם בעל בת אל נכר. דאס ווייסט דאך יעדער, איך רעד דאך כסדר פון דעם וויפיל מענטשן זענען פארכאפט, אבער מען רעדט דערפון וואס ווייניגער, ער האט ארויפגעלייגט פון דזשאן סקול, ס'איז נישט דא קיין איין חסידישער מענטש מער דארט, דער עולם וואטשט, דער עולם ווייסט די פרייז וועט זיין צו הויעך צו באצאלן, ער וועט נישט קענען אהיים קומען זאגן זיין ווייב ס'איז נישט אמת, מען האט מיך אפגעשטעלט די פאליס ווייל כ'האב נישט געהאט די דרייווער לייסענס, היינט ברוך השם כ'האב ערקלערט, אויפגעקלערט אלע פרויען, זיי ווייסן עקזעקטלי וואטס גאואינג אן, די גארביטש גייט נישט ארבעטן, עצה טובה, סטעי אוועי פון די זאכן וואס דו טארסט נישט טאטשן. כ'האב געזען שטייט אין א מוסר ספר, כ'דענק נישט וועלכע, אז מ'קומט אויף יענע וועלט האט מען געטאטשט א בת אל נכר, קודם זי איז מלפפתו זי גייט דיך מיט, און נאכדעם וואס געשעהט איז, זי טוט זיך אן זייער שיין, זי מאכט זיך אזוי דו זאלסט זי וועלן, געסט א ריר אן, פלאמט זי אויף, זאגט דער ספר אזוי ווי מ'נעמט הייסע שמאלע, שמאלע דאס איז פעך, און מ. היסט אויף דיר ארויף, דו קענסט נישט אויסהאלטן די יסורים. אויף די וועלט איז עס נאך גרינגער, ס'איז נישט אזוי שלעכט אז מען זאל זיך נישט קענען צוריקהאלטן. איך הער די געשפרעכן, איך אליין הער נישט ווייל פאר מיר האבן זיי אביסל מורא די אינגעלייט, אבער איך הער פון אנדערע טאטעס וואס זיי פארציילן וויאזוי די אינגעלייט רעדן היינט, זיי ווילן נישט האבן קיין קינדער, זיי קענען נישט האבן מער קיין קינדער, זיי קענען נישט ערלויבן קיין קינדער. ס'איז אמת, קיין רב וועט דיר נישט צוהעלפן, אויב עפעס וועט ער נאך ביי דיר צונעמען דיין געלט, אבער מ'מוז זיך פארגרינגערן. פארטס וואוינען אויף דעטרויט, א הויז קאסט דרײַסיק טויזנט דאלער, ס'איז דא דארט הייזער וואס קאסט א דאלער, מ'מוז טראכטן א תכלית, פארלאז דיך נישט אויף טייטלבוים, טייטלבוים איז א מולטי מיליאנער, לויטן צייטונג איז ער ווערט צוויי הונדערט און פֿופֿציק מיליאן דאלער, אזאלכע מענטשן קוקן נישט אויף די ארעמע מענטשן, ס'געווען אמאל א מעיאר אין ארץ ישראל ער איז געווארן קראנק איז אריין אין שפיטאל, ביז יעצט האב איך מיך געהאלטן העכער פון יעדן, איך בין געווען א מעיאר, היינט זעה איך ווען מ'איז קראנק זעמער אלע גלייך. סאו רבותי, לאמיר זיך אונטערנעמען שובבים, וועמיר נישט הרג'ענען די קינדער. ווען זי איז שוואנגער, צו מ'וועט נישט מאכן טריקס מ'זאל נישט שוואנגער ווערן, וואס דער אייבערשטער גיבט וועט מען אננעמען מיט נשיאת חן און מ'וועט אים דאנקען דערפאר, און דער סוף וועט יעדעס קינד זיך מיטברענגען די מזל. דעיס האב איך ענק געוואלט זאגן וועגן שובבים, מ'זאל וואטשן, מ'זאל זיך אבאכט געבן ס'זאל נישט זיין קיין פגם הברית, מ'זאל לערנען די קינדער, כ'האב געזאגט דעי יאר גייט מען ארבעטן קינדער צו קינדער, עלטערע קינדער צו יונגערערע קינדער, כ'וועל רעדן נעקסטע וואך מירצעשעם פון דעם, ס'איז דא לעצטענס קאמפלעינס אין תלמוד תורה'ס אז קינדער מאכן. נישט אליינס טוען זיי עס נישט, נאר זיי מאכן א גרופ סעקס, איין קינד שלעפט א צווייטן און א צווייטער א דריטן און מען שמועסט זיך אפ, ס'איז ס'איז געווארן געפערליך, ס'איז צו צולאזט, כ'האב שוין פון צוויי תלמוד תורה'ס באקומען אז דארט גייט עס פאר, סאו איך בעט דעם עולם, טיעטש יאר טשילדרען, און לאז דיך נישט פון די הערשי קלאר משוגעים, מנוולים, זיי רעדן מען קלערט אויף אלע קינדער. האסט געוואלט זיי זאלן זיין נישט אויפגעקלערט, הא? אקעי, ס'גוט. עניוועי, סאו דאס איז געווען א שטיקל וועגן די פעדאפיילס, אז מ'זאל זיך וואטשן פאר זיי און זיי אליינס זאלן אנהייבן תשובה צו טון, דער שובבים, דער כח פון שובבים, אז דער אייבערשטער זאגט שובו בנים שובבים, ער קומט אראפ צו אונז. אז ער קומט נאנט צו אונז, זייער זייער גרינג מ'זאל זיך ארויפכאפן אויפ'ן וואגן. יעצט הערטס אויס, עטס ווילטס באקוקן וואו מ'האלט אויף די וועלט, מדינת ישראל האט ארויסגעגעבן היינט, אז יעדע פרוי וואס וויל אן אבארשען זאל קומען, מען געבט אומזינסט קליניק, די מדינה האט מקציב געווען פֿיר און א האלבן מיליאן דאלער פאר דעם צוועק, מען מאכט א נייע מאוומענט, און זיי זאגן זיי האפן בערך אז זעקס טויזנט פרויען וועלן קומען דאס יאר, זעקס טויזנט רציחות, קאל איך אפ א רב, דער אייבערשטער וועט דאך ענק אונטערברענגען. קען דאך פאלן גפרית ומלח מן השמים אין ארץ ישראל, זאגט ער מיר וואס זאגט איר מיר וואס איז א חילוק וואס א אידישע טאכטער טוט מיט איר גוף, זי וויל זאל זי עס טון זי וויל זאל זי נישט טון, זאג איך מען פארשטייט מיך נישט, פארגעס יעצט די אידישע טאכטער, זי טוט דאך עס מיט א קינד מיט א אידיש קינד א יונגל אדער א מיידל, זאגט ער אוי זענט גערעכט מען דארף טאקע טון, א רב וועט אמאל עפעס טון? ער וועט ארויסגנב'ענען דיין געלט און ער וועט דיך אויסזויגן צוקוועטשן ווי א לעמען און דיך אוועקשיקן, און טאמער האסט א ווייב מיט א שיינע טאכטער וועט ער זי אויך טרייען צו רעיפן. האט עס מפתה זיין. איך בעט די רבנים אין ארץ ישראל וועקטס ענק אויף ווייל ווען ס'וועט קומען די שלעכטע צייטן וועט שוין זיין צו שפעט דער אייבערשטער ציט זיך ארויף פון די וועלט און ער הערט נישט אויס ענקערע תפילות לויטן זוהר הערט דער אייבערשטער דאס נישט אויס און וויאזוי ווילטס עטס בעטן דעם אייבערשטן אז זאלטס האבן ניסים כדרך ה שלא כדרך הטבע כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות וואט אר יו קידען? עטס הארגעטס קינדער. און טאמער איז נישט גענוג וויפיל מען טוט נישט ליגעל, גייט מען עס יעצט מאכן ליגעל. ליגעל, מען קען טון וואס מען וויל, און די גאווערמענט קוקט נישט נאך, ווען דו קומסט אריין דו ביסט פרעגנענט דו ווילסט נישט האבן די בעיבי, מען פרעגט דיך נישט קיין שאלות נאו קוועסטשענס עסקט, אנאנימעס און פארטיג. יעצט פייטן שוין לייט פאר נחמיה וועבערמאן פאר וואס ער האט געמוזט שיקן דאס מיידל וואס איז געווען שוואנגער האט זי געמוזט שיקן אויף אינדיע און זי באגראבן דארט, זי געקענט שיקן אויף מדינת ישראל, אזוי האט מען איינגערעדט פארן טאטן אז ער האט געווינען א. טיקעט אויף ארץ ישראל און איז געפארן אויף אינדיע. קודם כל קען זיין די מדינה וואלט געווען גענוג ערליך און ס'וואלט געקענט באשטיין צו באגראבן דאס קינד וואלט עס כאטש געקומען לקבר ישראל. און צווייטענס זיי געבן עס אומזינסט נאו קוועסטשענס עסקט. אבער רבותי מ'וועט באצאלן א פרייז פאר דעם. אנבעליוועבל. מ'דארף בעטן די רבנים ס'איז שובבים זאלן זיך אביסל אויפוועקן און רעדן צו כלל ישראל. און גיין בעטן די גאווערמענט אז זיי זאלן דאס נישט טוהן ווייל דאס איז א מרידה בכבוד שמים און בעטן אידישע טעכטער. מ'טאר דאס נישט טוהן. ס'דא א גלח א שווארצער וואס ער העלפט אונז זייער שטארק צו צו די אלע פעדעפייל מלחמה, ווייל ער איז אויך אין די זעלבע מלחמה, ווייל די גלחים טוהן דאך אויך די זעלבע וואס די וואס די אידן ליידער טוהן, עכ"פ וואס די רבנים טוהן, עניוועי, למעשה איז דא א מורא'דיגע זאך, ער דערציילט פאר יעדן אז איינע פון די זאכן וואס ער טוהט אויך איז אז ער לאזט נישט מ'זאל מאכן אן אבארשן, דערציילט ער אזוי, ער. איז געבוירן פון א פרוי וואס איז געווען אן אפיציעלע פראסטעטוט, צו זי האט נישט געהאט קיין געלט צו זי האט סתם געוואלט מאכן געלט וואס איז געווען איר ביזנעס, און ס'איז געקומען א ווייסער מענטש און ער האט איר גערעיפט און זי האט זיך נישט צוגעגרייט זי זאל נישט ווערן פרעגנענט, און ער האט זי אזוי מיאוס גערעיפט, נאכדעם ווען ער האט זיך אויפגעשטעלט האט ער איר נאכגעווארפן א דאלער, היער.

וועגן טשיילד אביוז, מאלעסטינג, און ער פייט אויך וועגן אבארשען, אז מען זאל נישט מאכן אן אבארשען, איט קילס די יומען לייף. אויב האסטו א פראבלעם ווילסט נישט זיין רעספאנסעבל נאך דיר פארן קינד, מען נעמט עס דיר גערן צו, דא מענטשן וואס וועלן דיר אפילו באצאלן געלט אויף עס צו געבן די בעיבי. סאו ווען וואס א רעכט האסטו צו טוהן צו הרג'נען א קינד? סאו מדינת ישראל איז ארגער ווי דער שווארצער וואס זיין מאמע איז געווארן שוואנגער פון א רעיפ און זי האט געזאגט איך גיי נישט מאכן אבארשן פאר ביקאז איטס קילינג א יומען לייף, שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר. עניוועי, ס'איז שובבים, מ'דארף זיך בארעכענען, מ'דארף אנהייבן תשובה צו טון, און מ'זאל נישט הרג'ענען קיין קינדער אין די מאמע'ס בויך חלילה. יעצט גייען מיר צוריק צו די פעדאפיילס. יעצט וועל מיר צוריקגיין רעדן אביסל וועגן אונזער ענין פון פעדאפיליע, אן ענין וואס קיינער וויל נישט רעדן דערפון. אפילו די רבנים אויך נישט. קודם האב איך געוואלט זאגן אז ס'איז ברוך השם דא זייער גוטע נייעס מיטן אייבערשטנ'ס הילף, אזוי ווי ר' אהרן האט גענומען די לייצן אין די הענט און ער האט געמאכט א פראטעסט קעגן די מדינה, ווער ס'זעהט אויף די פיקטשער זעהט אז ס'איז נישט געווען קיינער וואס האט זיך געמאכט וויסנדיג פון די גאנצע זאך, די מידיע האט עס נישט געקאווערט, ס'איז געקומען מענטשן וואס איז געקומען מיט זעק. די זעקס זענען געווען אויסגעשניטן. אויפן פיקטשער זעהט עס אויס ווי ס'איז מחויב בציצית, כ'האב עס נישט געזעהן נאנט. קען זיין זיי האבן געטון ווי די ליטווישע, יעדע ליטווישע פראק אדער די ליובאוויטשער פראק איז מחויב בציצית, ווייל ס'האט דאך ד' כנפות, איז איין כנף אין די בעק טוען זיי איינבייגן ס'זאל גיין רינדיג, האט עס נישט קיין ד' כנפות. קען זיין מ'האט אכט געגעבן אז די זעקס זאלן אויך נישט האבן קיין ד' כנפות. פארשטייסט? ס'איז דא. א סקווער און א סירקל. עניוועי, למעשה האט מען געמאכט דעם גרויסן העלדישן פראטעסט וואס האט קיינער נישט געקאווערט אפילו דער איד אויך נישט נאר דער בלאט. דער רבי אהרן האט א שטיקל פראבלעם. ס'האט א איד אמאל געארבעט אין א באנק, און אין די באנק איז ער געווען דער וואס האט געסיינט געלט. ער האט געסיינט די טשעקס, צוויי הונדערט מיליאן, זיבן הונדערט מיליאן, א ביליאן, ער האט געסיינט די גרויסע געלטער פאר די באנק, און דאס איז געווען זיין דזשאב, זיין פרנסה, ויהי היום האט ער ריטייערט, יעצט ווען דער מענטש האט ריטייערט קען ער ווייטער נישט סיינען קיין טשעקס אין די באנק, ער קען סיינען זיין טשעק בוק וואס איז ווערד גיי מיר זאגן הונדערט טויזענט דאלער און נישט מער, סאו די ערער רבי אהרן, ער לעבט נאך אין די אלטע אילוזשענס אז ער האט נאכנישט ריטייערט, ער כאפט נישט אז אונז האבן אים שוין לאנג ריטייערט. און איך האב דאס געטרייט מסביר צו זיין פאר ס'האט געהייסן אז די רבנים קומען און פאר רבי אהרן איז געגאנגען אויף א פראטעסט ער זאל נישט גיין אין א פראטעסט, ס'איז געווען אמאל דא ווען די ניו יארק סיטי טרענזיט אטאריטי, ס'איז געווען אין די צייטן פון קאטש, געגאנגען אויף א סטרייק און יעדער האט מיט אים מיטגעהאלטן כאטש יעדער איינער איז געווען עפעקטעד ביי דעם, נישט געקענט אנקומען צו די ארבעט, אבער יעדער האט מיטגעהאלטן. מיט דרייסיג יאר שפעטער זענען זיי נאכאמאל געגאנגען אויף א פראטעסט. אפאר יאר צוריק, דאס איז געווען אין דינקינס צייט, קיינער האט נישט מיטגעהאלטן, און ס'איז אזוי געווען אז מ'האט יעדן געגעבן א סליפ, ווער ס'איז געגאנגען אויף א סטרייק האט מען געגעבן א פינק סליפ קענסט אהיים גיין, ווייל קעגן גאווערמענט טאר מען נישט סטרייקן. איז די שאלה, וואס איז געשעהן מיט דרייסיג יאר פריער אז יעדער האט מיטגעהאלטן און יעצט האלט קיינער נישט מיט? די תירוץ איז אזוי, דעמאלטס האבן זיי געמאכט מינימום וועידזש, און זיי האבן געשריגן זיי קענען נישט אויסקומען, און ממילא האט יעדער רחמנות געהאט, שפעטער האבן זיי געטענה'ט, די צווייטע מאל אז זיי ברויכן, זיי מאכן שוין זעכציג טויזנט דאלער א יאר און זיי ווילן זיבעציג, וואס האט דער עולם געזאגט נאו וועי, אונז דארף מען אויך מאכן פרנסה, אונז מאך מיר אפילו נישט וואס דו מאכסט. די זעלבע זאך איז דא אויך, ווען מען גייט א פראטעסט קעגן די מדינה, איז אויב ס'איז ניתוחי מתים, איז עס א שטארקע טענה, ס'איז וואס נעמסטו יענעם זיין טויטן באדי, און מ'לאזט אים נישט באגראבן, מ'צושניידט אים, אפילו די גוים וואס זיי טוען אים קרימעיטן, און פארברענען דעם גוף און מאכן דערפון אש, לייגן זיי עס אדער אין א בית החיים אדער ביי זיך, יעדער האט זיך אביסל א פלאוער פאט אינדערהיים, און זאגן זיי דא ליגט דער מענטש, אבער זיי געבן אים אפ דעם כבוד, נעמען א מענטש צושניידן, ס'איז זייער ביליג, ספעשעלי קעגן די משפחה'ס וויל, קעגן זייער פארלאנג.
שוין, איז געווען אויף וואס צו גיין פראטעסטירן, און בכלל פאר די יוגענט וויל איך זאגן, וואס איז דאס א פראטעסט? וואס איז דעם גוי אינטערעסאנט צו אין ארץ ישראל שניידט מען טויטע צו נישט, נאר ס'איז דא א יו ען לאו אז מ'מוז האבן רייטס אין יעדע מדינה, סיוויל רייטס, ווען מ'טוט ווייעלעיטן סיוויל רייטס קומט אריין די יו ען. וואס קענען זיי טוהן? בעיסיקלי א מכה, גארנישט. נאר אויף אזוינפיל, אז טאמער ס'איז אן ארעמע מדינה, און ער נעמט געלט פון אמעריקע, העט אמעריקע מיטשפילן און זאגן אקעי איך העל דיר נישט געבן די געלטער וואס איך גיב דיר יעדעס יאר, אמעריקע גיבט מיליאנען פאר יעדן לאנד, פאר די טוירד ווארלד קאנטריס. באט בעיסיקלי קען מען גארנישט טוהן. ווען ס'איז געווען די די שאך אין איראן מיט די אלע אנדערע חברה'ס, זיי האבן געפירט די אראבער מיט בלוט מיט אלעם. זיי האבן אויסגעבליטיגט מענטשן, רוסלאנד, טשיינע, וואס קענסטו זיי טון? יעצט אמעריקע דארף האבן טשיינע ווייל אלעס איז דא ביליג, איז מיט טשיינע פארהאמפערט עס זיך נישט, כאטשיג איז עס א קאמוניסטיש לאנד, עס ארבעטן נאך פארהונגערטע ארבייטער און באקומען א טעלער רייז פאר באצאלט, דאס איז זייער וועידזש, אמעריקע מאכט זיך נישט וויסנדיג, פונקט ווי ביז קארטער'ס צייט האט מען זיך נישט וויסנדיג געמאכט וואס טוט זיך אין איראן. אז דער שאך הרג'ט מענטשן, און פונקט ווי היינט איז דא כמעט אלע סאוט אמעריקאנער קאנטריס, אלעס איז מאפיא קאנטראלד און מ'הרג'ט. איז במילא דאס הייסט א פראטעסט. יעצט דער רבי, סאטמאר רב זכר צדיק לברכה, האט געטענה'ט ס'איז דא נאך א טעם פארוואס מ'מוז גיין א פראטעסט, מ'זאל מודיע זיין פארן גוי. אז ער פירט זיך שלא על פי תורה, ווייל טאמער נישט איז עס א חילול השם. אבער די ווארט איז נישט כ'האב געמוזט אקאמפלישן עפעס, ווארט איז אז מ'זאל וויסן אז ס'איז דא א סעקט אין כלל ישראל וואס זיי האלטן נישט מיט ציונות, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, דער סעקט גייט אמאל ראטעווען די וועלט. אסאך מענטשן האבן דיר פארציילט, איך וועל דיר אויך פארציילן א מעשה, איך בין אמאל געפארן מיט א עראפלאן וואס דאס איז טורקיש עירליינס, געזעסן דארטן ווילדע אראבער, וועגן דעם פאר איך קיינמאל נישט מיט זיי אפילו ס'איז צוויי הונדערט דריי הונדערט דאלער ביליגער, געוען איינמאל יעצט אז ס'איז געווען זיבן הונדערט דאלער ביליגער, אל על האט געקאסט. אַכצן הונדערט און זיי האָבן געקאָסט צוועלף, אפילו נישט קיין גאַנצע צוועלף. דעסטוועגן דאָך האָב איך מורא מיט זיי צו פאָרן. געקומען אַ פּאָר באַרבאַריענס, פּראים, און זיי האָבן אָנגעהויבן צו טשעפּען מיט מיר. זיי האָבן געזאָגט, אָ, יו גאָינג טו איזראעל? ליסן, איך בין נטורי קרתא. דו ווייסט נישט מיט וועם דו רעדסט. זאָגט ער, אָ, יו אַר פראָם אַווער בראָדערס? אָ, יעס. דיי מין, אַז ס'איז דאָ אַ נטורי קרתא, דאָס גייט אַמאָל ראַטעווען כלל ישראל, ווייל יעדער וועט זאָגן, איך בין נטורי קרתא. ווייל די אַראַבער נעמען איבער די וועלט. סאָו, ס'איז א הייליגע שיטה וואס די רבי האט אראפגעברענגט, אבער זיין פראטעסט איז נישט געגאנגען וועגן דעם ווייל די יו ען, זיין פראטעסט איז געגאנגען איך בין מחויב מודיע צו זיין דעם גוי, ווען נישט זעט עס אויס חלילה ווי דער אייבערשטער האט באנקראטירט, נישטא מער קיין אידן וואס זיי האלטן תורה ומצוות. יעצט בנוגע לגבי מודיע זיין פאר די אומות, ס'איז א מורא'דיגע זאך. און בנוגע לגבי דעם וואס מען וויל אז די יו-ען זאל זיך אריינמישן דא, בנוגע לגבי ביידע זאכן דארף עס האבן הענט און פיס. יעצט בנוגע לגבי אידישקייט, וואס אונז דארף מיר וויסן איז אז צו גיין אין מיליטער איז ביהרג ואל יעבור, דאס איז קלאר, ס'איז ביהרג ואל יעבור, אבער בנוגע לגבי די סימפאטיע פון די יו-ען, אלס דעמאלס האסטו גארנישט געזאגט, ס'איז לא אמר כלום, דו האסט גארנישט געזאגט. וואס האסטו געזאגט? האסט געזאגט אזוי, א מיידל פון תל אביב ביי די זיבעצן צו ביי די אכצן דארף שוין האבן יוניפארם און זאל האלטן א גאן, און א בחור וואס זיצט אין בני ברק זאל זיצן שוואוילטאג, און בפרט נאך ווי היינט זעט מען שוין אז די ישיבות זענען פול מיט זנות אויכעט, גייסטו זאגן אז דער בחור דארף נישט גיין אין מיליטער, יעדער וויל זיך ארויס. טו קאפ אוט פון מיליטער אין אמעריקע איז אויך אזוי עטס ווייסט ליגעל איז דא אין אמעריקע די אפער טען פערסענט וואס זייער קינדער דארפן נישט גיין אין מיליטער ואפילו דעמאלטס ווען ס'איז געווען די דרעפט זיי האבן געגעבן אזאלעכע שווערע טעקסעס פאר די גאווערמענט אז מ'האט עס פארקוקט עטס ווייסט נישט וואס דא איז פארגאנגען איז אויך געווען פויגלדיג באט עניוועי איז צו גיין פראטעסטירן אז מ'זאל נישט נעמען ישיבה בחורים אין מיליטער טוט גארנישט ווייעלעיטן אין סיוויל רייטס. וואס ס'טוט יא ווייעלעיטן איז די הייליגע תורה, די תורה הקדושה טוט ווייעלעיטן ווייל די תורה זאגט מ'טאר נישט גיין אין מיליטער פון לא תלבש אישה כלי גבר, איז האסט א טענה אז די מיידלעך טארן נישט גיין אין מיליטער, אבער ווען ס'טוט זיך וועגן די בחורים קענסטו באמת נישט קאנווינסן יענעם אז מ'טאר נישט גיין אין מיליטער ווייל סוף כל סוף איינער דארף האלטן אין פראנט. איך זאג אייביג, אונזער עולם איז זייער אנגעווייטאגט. אויף רב קוק, דער רבי זכרונו לברכה, אין דברי יואל האט אויף קיינעם נישט געזאגט יו"ד מ"ם שי"ן, נאר אויף אים, מיר האבן אמאל געפרעגט רבי וואס איז ער איז ערגער פון בן גוריון? זאגט ער יא, פרעגט פארוואס? האט ער געזאגט זייער פשוט, ווייל ער איז א פרומער ער גייט נישט ד' אמות, קוקט ער נישט ארויס פון זיינע ד' אמות, און ער זיצט און לערנט. און ער איז א גאון מיט אלעם, איז אז ער פארקריכט, שלעפט ער מיט זיך א חלק פון כלל ישראל, און האט טאקע מיטגעשלעפט די גאנצע מזרחי, די מאדערן יאנג איזריעל מאוומענט, די אלע חברה גייען אין מיליטער, די אלע חברה זענען מתנחלים, איך למעשה האב א גאנצן אנדערן צוגאנג וועגן דעם ענין פון רב קוק, איך טענה אז ער האט אונז געטון די גרעסטע טובה וואס ס'איז דא, ס'איז דא נאך א גרעסערע טובה וואס ער האט אונז געטון? ווייל ווען ער וואלט דאך נישט איינגעפירט די מזרחי מען זאל גיין זיצן אויף אלע פראנטן די מתנחלים עט די ענד אוו די דעי וואלט די גרעניץ געווען אין בני ברק ער האט אונז ממש געראטעוועט אונז האב מיר נישט מוזן גיין אין מיליטער ער גייט טאקע זיינע מענטשן גייען אבער אונז האט ער געראטעוועט אונז קען מען אויף אים נישט זאגן ימח שמו ווייל ווען נישט דאס וואס גייט יעצט פאר נעמען בחורים אין מיליטער וואלט פארגעגאנגען מיט פערציג יאר צוריק, סא זאלן זיי טאקע היטן אלע פראנטן, ווי ס'דא א נייע דעוועלאפמענט ביי די גרעניץ פון די אראבער זאלן זיי גיין, און אונז קענען זיצן רואיג אין בני ברק און אין ירושלים און אין בית שמש און אין ביתר. עניוועי, יעצט קומט מען און מען טענה'ט פאר די גאווערמענט איך וויל נישט גיין אין מיליטער, איך וויל נישט! פרעגט די גאווערמענט איך פארשטיי נישט, דו באקומסט נישט שוץ פונקט אזוי ווי יעדער? עפעס ביסטו אנדערש פון א בחור און א מיידל אין תל אביב. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם, איך בין נישט דן לכף זכות די ציונים, זיי טוען אסאך רישעס, ווייל אז דו גייסט אין יוניווערסיטי דארף מען אויך נישט גיין אין מיליטער, און למעשה די סטודענטס אין יוניווערסיטי נעמט מען נישט אין מיליטער, דעיס אז מען נעמט בחורים אין מיליטער דאס איז אלץ די תוכחה פון ורדו בכם ומבכם פון די אידן, דעיס האבן אונז איינגעפירט. מזרחי האט דאס איינגעפירט, זיי האבן איינגעפירט אז א ישיבה פון מזרחי גייט אין מיליטער, ישיבת הסדר הייסט עס, און אזוי ווי זיי האבן דאס איינגעפירט במילא איז עס געווארן א חורבן אויף כלל ישראל, ווייל דו קענסט דאך נישט זאגן איך קען נישט גיין אין מיליטער ווייל איך קען נישט על פי תורה גיין, פרעגט מען דאך פארוואס איז דא צענליגע טויזענטער בחורים פון הסדר וואס זיי גייען אין מיליטער, סאו דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, אבער ס'איז שוין איינער דורכגעבראכן. איז בקיצור, למעשה זעמער זייער אין בעד שעיפ, ווייל דער גוי גייט דאך נישט פארשטיין, און דאס וואס דער רבי האט געהאלטן אז מ'דארף גיין און מוחה זיין צו זאגן אז ס'דא אידן וואס האלטן נישט די תורה, דאס איז א מורא'דיגע דורכבראך, ווייל ס'איז דאך דא טויזנטער בחורים וואס גייען יא אין מיליטער, סאו וואס, וויאזוי גייסטו דאס דזשאסטיפייען פארוואס יענער מעג גיין אין מיליטער, און קענסט נישט זאגן אז דאס איז א חילוני און א פרייער, ווייל דאס זענען זייער פרומע וואוילע. גיי אריין אין א מזרחי שול אין ארץ ישראל און קוק וויאזוי זיי דאווענען, זיי רעדן נישט, זיי שאקלען זיך, קוק אן א דאווענען און אויך שטיין אין מיין בעקטעס. קיצור, איך האב מסביר געווען די גאנצע צייט אונז האמיר איין עצה, גיין צו די רעגירונג און בעטן רחמים, אזוי ווי דער חזון איש האט געטון בימיו ווען מ'האט געדארפט נעמען מיידלעך אין מיליטער. בן גוריון איז געקומען צו אים. און ער האט אים אויפגענומען, ער האט זיך צוגעדעקט דעם קאפ, ווייל וואס ער איז מסתכל בפני גאר דעם רשע, עס האט אים וויי געטון די גאנצע צייט, הי דידנט קעיר, ער האט זיך נישט געבויגן מיט די תורה, דער הייליגער חזון איש, און נאך א זאך, ווען ער האט זיך געטראפן מיט אים, האט ער נישט געבעטן, איך וויל ס'זאל אזוי זיין, ווייל ס'האלט על פי תורה, האט בן גוריון, אז טאמער ס'האלט אויס על פי תורה, איז דאך אים נישט מחייב גארנישט, האט ער אים סתם געבעטן, און האט אים געזאגט א משל, אז ווען מ'גייט ארויף אויף א בארג, פאר הויכן בארג, און איין קעמל איז אנגעלאדענט מיט אסאך לאסט, און די אנדערע קעמל איז נישט אנגעלאדענט מיט גארנישט, און דער קעמל וואס איז אנגעלאדענט גייט ארויף דעם בארג, און דער אנדערע גייט אראפ דעם בארג, איז נארמאל דארף דער קעמל וואס ער גייט ארויף דעם בארג אנגעלאדענטערהייט, באקומען די רייט אוו וועי פאר דעם אנדערן קעמל וואס ער טראגט אראפ די לאסט, האט דער חזון איש געזאגט, אין אמת'ן דארפט עטס אלע זיין בני תורה און אידן האבן מיר אלע מקבל געווען אייניג די תורה אויפן בארג סיני, אונז זעמיר די וואס אונז טראגן מיט די לאסט פון די תורה, און ממילא איז עס נישט מער ווי ריכטיג אז אונז זאל מיר גיין. פאראויס, זאל מיר ווייטער לערנען, און אין דעם כח עט די אנדערע קעמל וואס ס'גייט אראפ דעם בארג אן א לאסט, מצליח זיין. ווייל זיי האבן נישט מקבל געווען דעם עול תורה. זייער א טיף משל, זייער א שיין משל, ס'האט גענומען ווערטער פון אזא הייליגן מויל ווי דער חזון איש, און ס'איז אריין צו אזא טמא'נעם קאפ, ווי בן גוריון, אבער ער האט דאך געפילט ער רעדט דא מיט אן ערנסטן מענטש, ווען ער איז ארויס האט ער געזאגט, די צוויי גרעסטע מענטשן אין ארץ ישראל האבן זיך געטראפן, דער פריים מיניסטער מיטן גאון און דעם צדיק. דעם חזון איש האט זייער וויי געטון נאכדעם די ווערטער אז ער האט זיך צוגעגליכן צו אים, און ער איז קראנק געווארן, ער האט געכאפט א הארץ אטאק און געשטארבן, אבער. סא ער האט דעמאלטס גע'פועל'ט אז מען וועט נישט נעמען קיין מיידלעך קיינמאל אין מיליטער. וויאזוי די חק איז יעצט געטוישט אז מען וויל יא נעמען מיידלעך איז זייער פשוט, ווייל אז מזרחי גייט. קענסט דאך נישט שרייען דו ביסט פרומער. ווען איך האב געלערנט אין ארץ ישראל פלעגט מען באקוקן וויאזוי האט מען געוואוסט אז איינער איז א שומרת תורה ומצוות, א מיידל, שומרת תורה ומצוות האט מען דאך נישט גענומען, מען האט זי אויסגעפרעגט זאכן אין אידישקייט. כ'דענק ס'איז געווען דעמאלטס א אינטערעסאנטע מעשה, מען האט געפרעגט א מיידל ביסט א חילונית? צו דו ביסט א פרומע? זאגט זי, א פרומע. וויאזוי צינדט דיין מאמע לעכט יעדן ערב שבת? זי האט גענומען א שוועבעלע, זי האט געוויזן, צינדט אן ביידע לעכט און פארטיג. זי האט געזאגט, דו ביסט נישט קיין פרומע, ווייל מען דעקט צו די אויגן אויך. זיי האבן געוואוסט וויאזוי צו כאפן דעם עולם. אבער היינט אז מזרחי גייט, וואס גייסטו זאגן? וואס, דו ביסט פרומער פון מזרחי? פארוואס? ווייל ער גייט מיט א כיפה סרוגה און דו גייסט מיט א שווארץ קאפל? יעצט צוריק קומען דא וועגן פאליטיק, איך האב געבעטן אז דאס מוז ווערן ערלעדיגט אויפן פאליטישן אופן, פאליטישן אופן מוז דאס ווערן ערלעדיגט, יעצט מען קען עס נישט ערלעדיגן פאליטיש ווייל די רבנים צווישן זיך זענען נאך אויכעט צו צוהאמפערט איינער מיטן צווייטן. רבי שטיינמאן האלט קלאר אז מען זאל יא נעמען די בחורים אין מיליטער, ער זאגט א תירוץ דער בחור וואס האלט נישט ביי לערנען, ווייז מיר א בחור וואס האלט ביי לערנען, איך האב געלערנט מיט זיבן הונדערט בחורים אין די ישיבה, און קיין איין בחור האט נישט געהאלטן ביי לערנען אין סענדסטריט, איי מ'האט יא געלערנט ווייל מ'האט אונז אריינגעלייגט דברי תורה, חסידות, ס'איז געזעסן אזא שאפראנער רב אזא הייליגע צורה, כ'פלעג אלץ זאגן די בענעפיט פארוואס ס'איז געווען דריי זאלן, די אויסווענדיגסטע, די מיטלסטע, און די אינעווענדיגסטע, פלעג איך אלץ זאגן די בענעפיט פון די פון די גאנץ אינעווענדיגסטע זאל איז אז מ'קען זען אזא הייליגן איד, קוק אן די צורה וועסטו זען אז דו וועסט אליין וועלן לערנען, און נאכדעם איז געווען.
רבי משה יוסף פלעגט זאגן א שיעור איין מאל א וואך, איין מאל פאר שובבים, די אלע זאכן האט געמאכט אז אונז זאל מיר וועלן לערנען, וועלכער בחור וויל לערנען? קיינער נישט, דער גוף איז געמאכט נישט צו וועלן לערנען, געמאכט צו, דער גוף מאכט גימל וואו פא, גוף וויל פרעסן, גוף וויל פאפן, גוף וויל פוילן. ער האלט נישט ביי לערנען, מען דארף אויפארבעטן א בחור צו א מדריגה וואס ער זאל וועלן לערנען, און דאס דארף א ישיבה טון. קומט זיך אן שטיינמאן און ער זאגט, ניין, א בחור וואס האלט נישט ביי לערנען זאל מען שיקן אין מיליטער, וועט יעדער גיין אין מיליטער. פארן לעבן האט ער נישט קיין מורא, ווייל ער איז א יונגער בחור האט ער פאר זיין לעבן נישט קיין מורא, אבער לאידך גיסא, ער האלט נישט ביי גארנישט. און מען דארף אים ארויפארבעטן, איז דא א נייע סאלושן, מען גייט אין מיליטער. יעצט ווילאנג דו האסט מענטשן וואס זיי טוען אזוי, און זיי שיקן בחורים אין מיליטער, האסטו זייער זייער אן ערנסטן פראבלעם, דו קענסט פון דעם נישט ארויסקריכן, דו לעבסט אין א סיריעס פראבלעם, און במילא זעמער אויף צרות, כלל ישראל איז מורא'דיג צושפליטערט. יעצט, ס'דא איינער עדין שטיינזאלץ, דער וואס האט געמאכט די שטיינזאלץ ש"ס, ער האט געווינען א נאבעל פרייז אפאר יאר צוריק אז ער איז א מורא'דיגער פילאסאפער מיט אלעם, למעשה דער עדין שטיינזאלץ האט געזאגט יעצט א סטעיטמענט אין א גרויסע אינטערוויו, ער זעהט ווי כלל ישראל צו צופאלט ווייל כלל ישראל האט נישט קיין מנהיגים, ס'קומט א רב, ער זאגט נאך מיין שפראך, ס'קומט א רב, ער האט געלערנט אביסל יורה דעה, ווערט ער א גאנצער. מחנך און א מנהיג און ער זאגט א דעה פאר כלל ישראל, ער קען נישט די פראבלעם אפילו וואס דא גייט פאר. כ'על נאך באלד צוריק קומען וועגן זיין דרשה אבער למעשה איך וויל קודם ענדיגן דא דעם חלק וואס מען שיקט בחורים אין מיליטער און מען צושפליטערט במילא קענסטו גארנישט פארקויפן פארן גוי. יעצט איין זאך וואס דו דארפסט יא טון איז, דו דארפסט יא גיין פאר א פראטעסט ווייל דו ביסט דאך מחויב מוחה צו זיין זאגן אז דאס איז נישט אונזער דרך און דאס טאר מען נישט טון, אויף דעם ביסטו גערעכט. יעצט צו דעם דארף מען זיך אויך צאמנעמען גאנץ כלל ישראל. איז די אהרונים קומען אן אויף אן אנדער צייט און זאלוינים אן אנדערע צייט, מען בעט די אהרונים קום נישט יעצט ווייל ס'איז גרויסע צרות, ווייל ס'איז פאר די גוי'אישע חגאות, שטאטס צו זאגן אקעי, גייט ער יא מיט א פראטעסט? ער זעהט אויס ווי פורים אין די גאס. סאו קען ער גארנישט טוהן? ער קען נישט מודיע זיין דעם גוי אז איך בין א פרומער איד און דער אייבישטער לאזט נישט ווייל איך טשעפע מיטן גוי בשעת איך טוה עס? איך פאלג נישט דעם גוי. און דאס אז ס'זאל זיין היומעניטעריען רייטס. קענסט עס נישט פארקויפן ווייל דאס מיידל אין תל אביב איז זיך נישט מחויב פאר דיר מוסר נפש צו זיין מער ווי דו פאר דיר אליין. סאו בקיצור האלט מען אין ערגעץ נישט. איז געגאנגען אהרן און געמאכט א משוגענעם פראטעסט, משוגע, מען בעט אים מ'זאל עס נישט טוהן ווייל יעצט איז די חגאות די פאליס קענען נישט האלטן ארדענונג האט מען געמאכט א פראטעסט, האט אויסגעשאסן די קויל. יעצט איז אזא סוקסעס געווען דער פראטעסט אז די אנדערע רבנים פון ארץ ישראל ווילן שוין אפילו נישט קומען. זיי האבן שוין נישט אויף וואס צו קומען. די מדינת ישראל איז געגאנגען אין בענקראפט, זיי שפארן צו, ביז אפאר וואכן עט נישט זיין קיין מדינת ישראל. אהרן יו דיד א פענאמענעל דזשאב. און דאס איז וואס שטיינזאלץ זאגט און ער איז גערעכט, איך שריי עס אויך די גאנצע צייט. כלל ישראל איז אזוי צו צעשאסן יעדער פארט זיין וועג. אז ס'איז ממש ס'איז אונז הרג'ען מיר זיך אליינס אוועק. ווילסט מאכן א פראטעסט? לאמיר זיך צוזאמקומען גאנץ כלל ישראל. ניין דער קען נישט, דער וויל נישט, דער האט אזאלעכע נגיעות, דער האט אהין נגיעות, דער האט אהער נגיעות. סאו עט די ענד אוו די דעי ווי גייסטו אנקומען מיט די אלע זאכן? סאו די מועצת גדולי התורה האבן געזען וואסערע ליצנות דא איז געווען האבן זיי זיך מיישב געווען זיי קומען אינגאנצן. ווייס נישט אדער דאס איז געווען די סיבה אדער עס קען זיין מ'האט זיי צוגעזאגט אפאר דאללער צוגעזאגט ווייסט די ישיבות גייען דאך נישט באקומען מער די תקציבים און עסט נישט גיין אין פראטעסט וועט מען דיר געבן נאך אפאר טאלער סאו יו נאו וואט בי העפי ענד אלסאו בי קווייעט דעטס אלל דאס איז וואס דא האנדלט זיך אונז זעמיר אזא שטארקע כלל ישראל אונז וואלט מיר געקענט איינעמען די גאנצע וועלט. אבער איין זאך פעלט אונז, די יוניטי. טאמער האמער נישט קיין יוניטי ווי עסטו אנקומען? און דאס איז זייער שלעכטע נייעס. סאו למעשה האבן די מועצת גדולי התורה האבן אפגעזאגט זייער גאנצן פראטעסט, זיי קומען נישט מער. דעטס איט. יעצט הייבט זיך אן אונזער פראבלעם וואס אונז האמער נישט געכאפט. וואס גייט טאקע זיין אז מ'עט נעמען בחורים אין מיליטער? דאס איז גזירת השמד. און די צווייטע פראבלעם איז וואס גייט זיין אז מ'עט נעמען מיידלעך? דאס איז שוין ביהרג ואל יעבור, דא מוזטו שוין ארויפגיין אויפן דאך און דיר נעמען דאס לעבן. דאס איז ביהרג ואל יעבור, א אידישע טאכטער גיין אין מיליטער? נאו וועי! סאו ווי גיימיר יעצט פארן? דאס איז אונזער פראבלעם, שוין נישט דא ווי צו פארן, מ'איז אמאל אראפגעפארן. יעצט איז אזוי, וועטסט דאך מיינען אז דער עולם כאפט וואס דא גייט פאר, אהרן פארשטייט שוין, ניין! דער בהמה האט ארויסגעשיקט טוויטערס אז ער גייט מאכן נאך א פראטעסט, געס וואט? ער גייט מאכן א פראטעסט יעצט מיט קארס! יעצט כ'האב געוואלט בעטן רבי אהרן, מאך מיט דראונס אויך, ווייסט די דראונס וואס זיי פארן ארום? מאך מיט דעם אויך אפאר פראטעסט, דו אפגעריסענע שוטה וואס דו ביסט, דו הרג'סט אוועק יעדעס טראפ אידישקייט וואס איז דא, אבי ס'זאל זיין עקשן פאר דיינע בויס. יעצט זאליקא דער בהמה האט געמאכט ביי זיך אין בסמעדריש, דאס איז נישט יוצא, נישט לגבי וואס דער רבי האט געזאגט מ'איז מחויב מודיע זיין פאר די אומות העולם, ווייל ביי דיר אין בסמעדריש האט קיינער נישט געהערט דערפון, נאר אויף אזוינפיל פאר יומענעטעריען פורפעסעס ביסטו קלוג אז דו גייסט נישט צום גוי ווייל דער גוי לאכט פון דיר עניוועי, אבער די שאלה איז ווייטער. וואס וועט זיין אז מ'עט נעמען די בחורים אין מיליטער? וואס וועט זיין אז מ'עט נעמען אין די מיידלעך אין מיליטער? יעצט האב איך געוואלט אביסל רעדן פון אן אלטן סאבדזשעקט, עטס געדענקטס דאך, ס'איז געווען א משוגענער הייסט נחום ראזענבערג, און ער האט געזאגט אז ס'איז דא ביי אונז דראגס, איינער פון דריי בחורים זענען אויף דראג. ס'דא בחורים וואס שטארבן פון אווערדראג. הושיעה את עמך דראגס וברך את נחלתך דראגס ורעם ונשאם דראגס אזוי האט די צייטונג מיטן איד האבן אלע נאכגעשריבן ווי האט ר' אהרן געזאגט אין די חזיריי מען זאל מאכן זנות ארבעט מיר אונז אינאיינעם האט ער געזאגט אזוי וואס דארף מען ציילן ביי מנין הושיעה את עמך מען קען דאך זאגן הושיעה את עמך דראגס וברך את נחלתך דראגס דראגס דראגס איי זענט עטץ אפגעריסענע בהמות. כ'וויל אייך זאגן, אין מארמאראש זענט עטץ אויך געווען אפגעריסענע בהמות, עטץ זענט נישט יעצט געווארן, אבער דארטן האט מען געהאט אזא וועג ווי מ'איז אריינגעקומען אין שול און מ'האט אפגעלאכט פון אלעם, מ'האט געזאגט, עע, דער איז א ציוניסט, דער איז א שייגעץ, דער איז א מזרחיסט, ממילא האט מען זיך אויסגעלאכט, אבער פון מיר האט עטס נישט געקענט לאכן. ווייל איך בין א סענד סטריט בוי. עניוועי, בקיצור, יעצט איז געווען אין בני ברק א פרשה, וואס א אכצן ניינצן יעריגער בחור, איך ווייס נישט פונקטליך ווי אלט ער איז געווען, האט אפגעשאסן א צווייטן בחור אויף טויט, יעצט זיי זאגן אז ס'איז דראג רילעיטעד, און כ'האב באקומען א טוויטער פון בני ברק, איינער האט מיר אריינגעשיקט, אז איין בחור איז געווען א פגוע אויך, און עס קען זיין ער איז געווען א פגוע איז ער געגאנגען אויף דראג, און נאכדעם האט ער נישט געהאט צו באצאלן, און עס קען זיין ניין, עס קען זיין ער איז געווען א פגוע. און א דראג דילער און ער האט יא געהאט צו באצאלן, ער וואלט זיך צושלאגן און זיי האבן זיך געהארגעט, איינער האט געשאסן, א יונגער חסידישער בחור האט געשאסן א צווייטן. סא רבותי לאכטס ווייטער, הושיעה את עמך דראגס, יא דראגס. עטץ האט אפגעלאכט פון גאנץ אידישקייט, פון תורה, פון מצוות, פון אלעם. עטץ האט געמאכט ליצי ליצנות פון יעדן ערנסטן מענטש. ס'איז געזעסן א איד ווי שאפראנער רב, מ'האט אויף אים געקענט ארויפקוקן, געוען א איד, א הייליגער איד, ממש אזא ווארעמער איד, פלעג געבן חיזוק פאר א בחור, ער איז געגאנגען נתן יוסף מייזעלס און ער האט געזאגט פאר אים, ער לערנט מיט די בחורים קבלה, מ'דארף אים ארויסווארפן, קבלה האט ער געלערנט, ער האט געלערנט של"ה הקדוש, נישט געלערנט קיין קבלה, של"ה הקדוש איז אזא מין קבלה, וואס דאס איז געמאכט פאר יעדן מענטש, ס'דא הויעכע יחידים מיט תיקון רחל תיקון לאה מיט זאכן וואס עה דאס איז פאר גרויסע מענטשן, אבער וואס דער של"ה הקדוש זאגט מען זאל זיין אפגעהיטן ס'איז פאר יעדן מענטש, גיין געזאגט דעם רבי'ן, רבי לערנט קבלה מיט די בחורים, און נאכדעם ווען מ'האט אים ארויסגעווארפן ווי א הונט וואט וואט גאוס אראונד קאמס אראונד, האט ער געשריגן צו זיין זון אברהם עמרם, כ'האב גארנישט, איך בין געבליבן גארנישט נאר מיטן באשעפער, נתן יוסף, ביסט מיטן באשעפער אויך נישט געבליבן, דער באשעפער האט דיך שוין לאנג איבערגעלאזט, און דאס איז געווען דער סיסטעם אוועקצומאכן יעדן, א פאר נאו ריזען. הושיעה את עמך דראגס וואס מאכט אים, מילא נתן יוסף האט נישט געוואלט שאפראנער רב זאל וואקסן, ער האט מורא געהאט אז ער וועט איבערנעמען דעם עולם, אבער וואס אז איך זאג אז ס'איז דא דראגס, איך זאג ס'איז דא יעדע וואך איז געווען א לוויה, וואס היינט ברוך השם איז נישט דא, היינט איז איינמאל דריי פיר חדשים דא א לוויה פון אן אווער דראג, סאו אז איך זאג ענק אז ס'איז דא אזא זאך וואס הושיעה את עמך דראגס דראגס דראגס, דער צייטונג און דער איד מיט אהרן מיט זאליקא מיט די אלע לאג לאג רבנים זענען שולדיג פאר די אלע רציחות וואס ס'גייט פאר, פאר די אלע דראגס, ווייל ווען זיי וואלטן זיך נישט קעגן געשטעלט וואלט עס געקומען די ישועה שנעלער, ס'איז ברוך השם געקומען אן זיי אויך, אונז ברויך מיר זיי נישט, אונז האמיר נישט מיט זיי. אונז וויל מיר זיי נישט קענען, אבער אז זיי האבן אפגעשטעלט, זיי האבן עס געמאכט ס'זאל פארן שטייט, און די שטייט פארן האט געקאסט נאך אסאך אידישע קרבנות פון אידישע נפשות. יעצט נאכדעם איז געווען נאך א זאך, א בחור האט געפעלט אין בני ברק, ס'האט געפעלט א בחור, עפעס דריי פיר טאג האט מען אים געזוכט, און ברוך השם מען האט אים געטראפן, אסאך כמראה נצחון, מען האט אים געטראפן, יוי דראגס. מען האט אים אבער געטראפן טויט, מען האט אים געטראפן פארברענט, ווער ס'האט אים פארברענט, דעטס פאר יו טו פיגער אוט, זיי ווייסן נאך, נאר ווער גייט פארברענען א בחור אנלעס הי וואס אינוואלווד אין מאב און אין קריים און עווריטינג עלס, אדער האט נישט געהאט צו באצאלן די דראגס. סאו רבותי שרייבטס יעצט נאך אן ארטיקל, אזוי ווי מען מאכט סוף יאר מאכט מען א סאמערי פון אלע וויכטיגע ארטיקלען, כ'האלט איר זאלט מאכן א סאמערי וויאזוי עטס האטס אראפגעברענגט נחום ראזענבערג, און וויאזוי עטס האטס געווינען די מלחמה, און שרייבטס אריין הושיעה את עמך דראגס, און שרייבטס אריין פון מיילעך שטערן, פון וועם מעג מען הערן מוסר, ס'הייסט פון וועם? פון יצחק שטערן וואס ער טאטשט בחורים, און פון מיילעך שטערן וואס ער גראבט די טויטע, ער אסקנט מען זאל גראבן די טויטע, פון זיי מעג מען הערן מוסר? נאר פון א מענטש וואס ער זאגט דיר נישט קיין מוסר, איך זאג דיר נאר ליידער וואס ס'געשעהט כדי זאלסט וויסן דיך צו היטן, דעטס אלל איים דואינג. אה, דארט איז הושיעה את עמך דראג, זיי האבן א ליצנות צייטונג, אזוי ווי מען האט פון זיי געמאכט ליצנות. געווען דער באקאנטער צייטונג אינדערהיים, דער טראנסלעוואניער צייטונג, די ליצנות וואס די פראסטע קלים וריקים האבן געמאכט דעמאלטס אויף אונזער הייליגן רעבן, און זיי האבן געמאכט אויף גאנץ חסידות מיט אידישקייט, די זעלבע ארבעט טוען זיי נאך, און איך ווייס זיי קענען פונקטליך די אלע זאכן, ווייל איינמאל איז געווען אין בלאט. אן ארטיקל וואך נאך וואך פונעם טרענסלעוואניען צייטונג, סא זיי ליינען עס, און זיי נוצן די אלטע ליצנות, די חילוק איז אזוי, דעמאלטס נאר ווער ס'האט געהאט געלט האט געקענט האבן א צייטונג, היינט קען זיך יעדער עפענען א האטליין און ס'קאסט דיך נישט גארנישט, איט דזשאסט דאז נאט קאסט יו עני מאני, און מ'קען ארויסברענגען פארן עולם דעם אמת. סא גייטס ווייטער, זינגטס ענק הושיעה את עמך דראגס, און דערווייל איז א בחור געהארגעט געווארן, און אין בני ברק האט איינער. פשוט געשאסן דעם צווייטן, זיי גייען ארום די בחורים פון זיבעצן אכצן יאר מיט גאנס און זיי שיסן, יעצט וואס איז דאס אונז א נפקא מינה, דאס איז דאך געשען אין בני ברק, רבותי אונזערע ארויסגעווארפענע בחורים גייען אויכעט נאך האבן גאנס און זיי וועלן שיסן די מענטשן וואס האבן זיי געטוהן די וואס מען טאר נישט, צאלי פארגאנג האט אנגעהאקט פאר יואל וועבער די ביינער. אזוי האט זיך אנגעהויבן אז ער האט געמוזט אנטלויפן, נאר צאלי איז נאכנישט געווען אזוי סאפיסטיקעיטעט ער זאל האבן א גאן, ס'וועט קומען אן אנדערער ער וועט האבן א גאן. טא רבותי, ליסען, אזוי זאגט דארטן יתרו, אם אין אתה צא בשבילי צא בשביל אשתך צא בשביל בניך, אקעי פאר מיר ווילסטו נישט אפגעבן קיין כבוד איך בין א גלח, א גלח לשעבר, ס'ווענדט זיך צו ער האט זיך מגייר געווען פאר מתן תורה צו נאך מתן תורה, אבער בקיצור, איך בין א גלח לשעבר, זאגט ער, אבער רעספעקט דיין ווייב, רעספעקט דיינע קינדער, זאגט ער פאר משה רבינו, קום ארויס, קום אונז קעגן, סאו יור נאט גאנא רעספעקט נחום ראזענבערג ווייל ער לערנט דיך די וועי אוו רייטשעסנעס, פיין, נאו פראבלעם, ווילסט נישט, נאו פראבלעם, באט יו גאטע רעספעקט די גאן. גיי אמאל אין א גרויס, איינער האט א גרויסן עסטעיט, שרייבט ער דארטן א גרויסן סיין, נעווער מיינד די דאג, מיינד די אונער, און דער אונער שטייט מיט א פיקטשער מיט א גאן, רבותי די חברה וועלן ענק ארויס סמאוקען פון ענקערע לעכער, דעי נאט גאנע טעיק דיס, דו האסט אים אפגע'חזיר'ט, און יעצט וואקסטו נאך אוועק, און דו זאגסט אפילו נישט איים סארי. דו לאזט אים אויף גאט'ס וועלט? אה, איטס נאט גאנא העפן. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן, איך האב ארויפגעלייגט אן אינטערוויו אויף איינע פון די רעדיא סטעישאנס וואס ס'קלאפט היסטערי, מ'קאלט אריין פון די גאנצע וועלט, יעצט האט מען מיך אנגערופן פון האלאנד אז זיי ווילן מיך קומען אינטערוויוען, ווייל זיי ווילן אויכעט וויסן קודם וויאזוי דער פראבלעם איז אזוי געוואקסן, און צווייטנס זיי ווילן וויסן וואס אונז טוען מיר. ווי שוד אווערקאם איט, אזוי ביי יעדע זאך, דאקטוירים זעצן זיך אראפ, ס'איז דא א נייע רפואה פאר דעי קראנקהייט פאר יענעם, מען זעצט זיך אראפ דיסקאסן, סאו זיי ווילן רעדן מיט מיר ווייל זיי האבן אויכעט פראבלעמס מיט זייער יוט, סאו האבן זיי געזאגט זיי גייען מיך אינטערוויוען, וויל איך ענק זאגן, כ'האב געזאגט דא ביי די לעצטע אינטערוויו אז ס'איז דא צוויי בעיסיק פעקטערס, איין פעקטער איז ווייל די רבנים, נעמען געלט פון די גאווערמענט און פון די פעדעפייעלס אז זיי האלטן א קלין קאמיוניטי, במילא קענען זיי נישט ארויסקומען מיטן אמת ווילן זיי עס באהאלטן. דער צווייטע פעקטאר איז ווייל די רבנים האבן אן איגו, זיי זאגן קוק דא קומט איינער פון די אנדערע זייט פון דעם אדער סייד אוו טאון און ער האט אנגעהויבן צו דרייען מיט די מיט די שטאט און ער האט סוקסידעט, און אונז האבן מיר דאס דען נישט געקענט טון, סאו אונז קענט אסאך בעסער טון. בקיצור. פרעגט מיך דער טעלעוויזשאן, און וואס איז מיט דעם אז די רבנים אליין זענען חזירים? זאג איך, דאס האב איך ענק נישט געוואלט זאגן. כ'וועל דיר מסביר זיין פארוואס. קאוז איך וויל נישט היטן אידישקייט בעלאו דע בעלט. ווייל טאמער עט נאכדעם ארויסקומען אז אונז האמיר געווינען און מ'עט פארן גוט, וויל איך נישט ארויסקומען אז די רוב כלל ישראל'ס רבנים זענען די זעלבע חזירים, ווי די ביליגסטע מענטשן פון די שטאט, ווייל איך קען מיר נישט ערלויבן דאס צו טון, פרעגן זיי מיר איך מעג עס ארויפלייגן, זאג איך יא, אז דו פרעגסט העל איך דיר ענטפערן, ווילאנג דו האסט נישט געפרעגט האב איך נישט געוואלט דאס זאגן, אבער אז דו פרעגסט העל איך דיר ענטפערן, די אכט און דרייסיג רבנים וואס האבן אויף מיר אונטערגעשריבן, בערך עלף זענען געפערליכע נואפים, א דריטל פון זיי האבן שוין מזנה געווען מיט פרויען מיט אשת איש און מיט קינדער און מיט מיידלעך און אין זייערע מקווה'ס, איך האב אנגעהויבן אויסצורעכענען א ליסטע. יעצט האט מען אויך א טענדלער. דא איינער טענדלער ר' משה פיינשטיין האט אן איידעם טענדלער. ער האט צוויי זין. איינער איז געווען אין קאליפארניע א געוואלדיגע ראביי, א ראביי פון די רייכסטע שול, און מ'האט אים געכאפט אז ער שפילט זיך מיט קינדער. ס'איז געווען א קווייעט אגרימענט אז ער גייט ארויס, ער בריטשט דעם קאנטרעקט. געהאט א קאנטרעקט אויף פאר לייף. ס'איז ר' משה'ס אן אייניקל. ר' משה האט אן איידעם טענדלער, הייסט משה טענדלער. דער משה טענדלער גייט אויפן הר הבית ווייל ער זאגט ס'איז נאר א רמב, ס'איז דא א מחלוקת רמב ם מיטן ראב ד, ראב ד זאגט אז מן השמים האט מען מגלה געווען אז מ'טאר היינט אויך נישט גיין, האט ער געזאגט נע, אויף דעם איז ער נישט משועבד, דער רמב ם זאגט מ'מעג און ער גייט ארויף מיט א גרויסן עולם, אויסער דעם ס'רייצט אן די אראבער איז דאך עס כרת.

מיך גערופן אמאל איך זאל אים מאכן א מקווה, איך האב נישט געוואלט מאכן א מקווה, איך האב נישט געוואלט, איך האב געזאגט פאר דיר טראסט איך נישט קיין מקווה, איי דידנט לייק היז עדיטוד, איך האב דאך שוין מיינע זאכן, ווייסט דאך. הושיעה את עמך, דראגס, וברך את נחלתך ורעם ונשאם, דראגס, העולם, יא, יוי ס'איז גוט, עניוועי איך האב מיר מיינע זאכן, איך וואטש. איך גיי אריין צום רב אין בעדרום, איך זע וויאזוי ער שלאפט, צו ער האט איין בעט צו צוויי, איך האב מיר מיינע זאכן. עניוועי, איך פרעג נאך ביי די קהילה וואס זיי זאגן צו דעם, האט מיר א פרוי דערציילט אז ער האט איר געאפערט צו האבן א בעיבי מיט איר, זי איז אן אשת איש, און געזאגט אז דו וועסט האבן מיט מיר א בעיבי, וועט דאס זיין משיח. בין איך געגאנגען גראד, איך האב איר קאנעקטעד צו א פרענד מיינע וואס זי פירט א בלאג שוין צוואַנציק יאר, קעגן מאלעסטינג, און בקיצור ס'איז געווארן אן אישו, און מ'האט אים אויפגעפיקט, און א מעשה א געשעפט. צו מאכן א לאנג סטארי שארט, כ'האב געהערט די טעיפס ווי ער אפערט איר צו האבן א בעיבי מיט איר, למעשה האט מען אים ארויסגעווארפן פון די קהילה, נו ער האט דאך נישט געוואלט נעמען מיט צוגעמאכטע הענט, האט ער זיך געשלאגן. ווייל ער איז סוט זיי פאר א לייף טיים קאנטרעקט, און ער סוט זיי פאר דארטן איך ווייס א פענשן, און נאכדעם סוט ער זיי פאר הוצאת דיבה, קיצור ער האט פארלוירן, ביטערליך פארלוירן. ער האט אויך געסוט א חבר מיינעם וואס ער פירט א בלאג, העהעהה ער האט אים געסוט פאר צוואַנציק מיליאן דאלער, די לאוסוט איז געווען גרויס אז מען האט געהאט א וויל בערעל, אזא וועגעלע האט מען געדארפט האבן אריין צו שטופן צו אים אין אפיס ער זאל עס האבן צו ליינען, עניוועי ער איז געגאנגען אין קאורט און ער האט געלאזט שפילן דעם טעיפ און שוין, און מען האט עס ארויס געווארפן, סאו ער איז נישט אנגעקומען אין ערגעץ, האט ער געטוהן דעם אלטן אזיאטישן אדם הראשון וועג, ער האט געפיילט פאר אן אפיעל. עה, די וואך האט ער פארלוירן דעם אפיעל אויך, די קאורט אוו אפיעלס האט געזאגט מען האט אים געמעגט ארויסווארפן, ס'איז געווען בצדק. סאו איך האב עס אויסגערעכנט נאך צענליגע רבנים רב טראפער, און איך האב געזאגט איך וועל דיר אויסרעכענען יעצט רבנים וואס דו ווייסט נישט, גאלאנטער רב, שמואל מיכל מאיער, איך האב אויסגערעכנט א גאנצע ליסטע פון אונזערע היימישע רבנים, ס'איז דא איינער וואס האט געמאכט א ממזר ביי אונז, און איך בעט איר אז זי זאל סוען דעם רב, זי פלעגט נעבעך פרעגן הלכות נדה שאלות פון אים. און איינמאל האט ער איר געפרעגט וויאזוי איז דיין לאוו לייף? האט זי געזאגט זייער נישט גוט ווייל מיין מאן איז א אפגעהיטענער מענטש משבת לשבת און ווען ס'איז א חשש וסת און ס'קומט אויס פאר דאנערשטאג פרייטאג און שבת זעען מיר זיך איינמאל א חודש און אפשר צוויי מאל א חודש זאגט דער רב איך וויל דיר געבן וואס דיין מאן געט דיר נישט און ער האט געמאכט מיט איר א קינד א יונגל שריי איך פאר איר סו דעם רב האט זיך געגעט ס'איז א פארווייטיגטע פרשה זאגט זי זי קען אים נישט סוען ווייל די רבנים זאגן אויב זי וועט סוען וועט זיין א ודאי ממזר וועט ער קיין אידיש קינד נישט קענען נעמען נאר א גיורת אדער א ודאי ממזרת אזוי ווי ער איז עניוועי למעשה כ'האב אזוי געזאגט די רבנים זענען די זעלבע ווי די גלחים נאר דער חילוק איז און איך וויל נישט זאלסט עס מיך פרעגן ווייל כ'וועל זיין זייער פארווייטיגט דער חילוק איז אז א גלח האט מיך אמאל געפרעגט ביי א גרויסע אסיפה וואו מ'האמער גערעדט וויאזוי מ'בעטלט די קראנקייט פון פעדאפיליא פון די אידישע געגנט און פון די קאטוילישע געגנט, האט מיך א גלח געפרעגט, איי דאנט אנדערסטענד, אונז טוהן מיר וואס מען דארף נישט ווייל די טשורטש טוק אוועי אווער ווייווס, סאו האמיר נישט קיין פרוי, באט יו רעבייס יו העוו סאטש לאוולי ווייווס, סאטש ביוטיפול טשילדרען, וויי דו יו דו דיס, איי מין וויי? האב איך געזאגט דעם גלח הער מיך אויס, דעיס איז א שאלה וואס איך קען דיר ליידער נישט ענטפערן, און איך בעט דיך פרעג עס נישט נאכאמאל ווייל דו איריטעיטסט מיך, איך האב געמוזט ארויסגיין. ווייל איך הייב אן צו וויינען. די חילול השם איז שרעקליך. האב איך געזאגט יעצט פאר די צייטונג, פאר די טעלעוויזשאן פון האלאנד. די קשיא פארוואס די רבנים טוען עס זאלסטו מיך נישט פרעגן, און אז דו פרעגסט מיך צו זיי טוען עס וויל איך דיר זאגן, זיי זענען גארנישט אנדערש ווי די גלחים. זיי זענען גארנישט אנדערש ווי סתם א יומען ביאינג וואס ער איז נישט קאנטראלד. זענען לאו לייפס. פרעגט עס פארוואס קענען זיי זיך נישט קאנטראלן, זאג איך זיי קענען יא. דער איז נאו ריזען פאר איט, ביקאוס ביז יעצט זענען זיי דאך געווען די מען אף פאוער, זיי האבן געמעגט טוהן וואס זיי ווילן, סאו פארוואס האט זיך דער גלח נישט קאנטראלט, ווייל ער האט געוויסט קיינער קען אים נישט אראפברענגען, און היינט האבן זיך אויסגעלערנט די רבנים מען גייט זיי אראפברענגען, מען גייט דאס נישט צולאזן, און ס'וועט נעמען אן ענדע צו די אלע אידישע צרות, ס'קומען רבנים און זאלן אראפברענגען כלל ישראל, כ'מיין פארוואס, פאר וועם, ווער זענט עטס בכלל? עניוועי, סאו ס'גייט זיין נאך אן אינטערוויו מערצעשעם נעקסטע וואך. א האלענדישע טעלעוויזשען סטעישען קומט אריין צו פליען. יעצט דער עולם זאל פארשטיין, דאס טוה איך נישט ווייל כ'האב פיינט כלל ישראל, איך האב ענק זייער ליב, ואהבתי אתכם אמר השם. איך טוה דאס ווייל ווען מ'וועט זיך מערצעשעם צוריק אויסגראדן און טינגס וויל סטרעיטן אוט די וועי איט שאד בי, דעמאלטס וועט מען וויסן דעט ווי קעים א לאנג וועי, נישט אז ס'איז נישט געווען ביי אונז סעקס, נישט אז ס'איז נישט געווען ביי אונז אביוז, ס'איז יא געווען, נאר וואס? ס'האמיר אזוי געשלאגן ביז מ'האמיר עס אויסגעראטן, סאו איט וואס דער, ענד ווי טרייד טו סטרעיטן איט אוט. און נאך א זאך, ברוב דברים לא יחדל פשע, מ'רעדט אסאך, ווי נישט וואס קומט ארויס נייע וועגן, טעקניקס, דאס אז אונז האמיר נישט מורא פאר די פעדאפיילס דאס איז קלאר, אונז האמיר א פראבלעם מיט דעם מאנסטער וואס דאס הייסט א רב, ער פארקויפט זיך האולינעס, ער אין נאמען פונעם אייבערשטן, אלעס.

זענען אלע חזירים ווייל זיי האבן געפילט אז קיינער קען זיי נישט אראפברענגען און יעצט האט מען זיי געוויזן נא נא נא נא דאונט קיפ יור האופס סאו היי מען קען אראפברענגען רבנים אויך אבער אונז מוז מיר ארבעטן אינאיינעם מיט די צייטונגען מיט די טעלעוויזשענס און מיט די קירכע חברה וועם זיי האבן אראפגעברענגט די גלחים מען מוז ארבעטן מיט יעדן ווייל מען מוז צוקומען צום פונקט אז מיר צוברעכן די קליפה פון רק אדמת הכהנים די פריסטס די רבנים זיי פילן זיך אז זיי זענען העכער פון אונז מען מוז זיי צוברעכן פוס אויס אויס אויף פיטים מען מוז זיי צוברעכן אויף פיץ פיצלעך מוז מען זיי צוברעכן ביז ווילאנג מען די קליפה פון א רב און די קליפה פון א רבי'ן. צו צעברעכן אז זיי זאלן נישט האבן קיין שום וועליו ביי כלל ישראל, ווייל מיט דעם וואס זיי זענען געווען העכער פון אונז און קלאמפישן זענען געווען א רעיט אז אונז זענען געווען העכער, זיי האבן אונז אבער איינגערעדט אז זיי זענען הייליג, מיט דעם האבן זיי אונז געכאפט און זיי האבן אונז פארפירט אונז און אונזערע קינדער, סאו סגייט קומען נאך א געוואלדיגע שיינע פראגרעם, און כ'על עס ארויפלייגן אויף מיין בלאג. אזוי ווי איך לייג אלעס ארויף. עטס גייטס ענק אויסלערנען, עטס קאנטראלט נישט מער די מידיע. גייטס זיצן און ביהעיוון אזוי ווי יעדע נארמאלע ארגאניזעישאן, און ווען נישט וועט עטס פארלירן. כ'האב יעצט באקומען א טעלעפאן קאל פון איינער פון די גרויסע מענטשן אין ארץ ישראל וואס זיי האבן צו טוהן מיט די נעמען ישיבה בחורים אין מיליטער, האט ער מיר געזאגט אז די גאווערמענט האט זיי געזאגט די גאנצע צייט אז ווילטס נישט מען זאל נעמען ענקערע קינדער אין מיליטער און זיי האבן צו דעם אויך האבן צו אלע מסכים געווען. זיי האבן מסכים געווען אז מען זאל נישט מאכן קיין פראטעסטן ירושלים זאל מען צושפארן. דעם פארקינג לאט. דעמאלטס האבן די חברה געזאגט די סיקריקן הערש קלאר חברה געזאגט ניין דעמאלטס וועט מען נישט שיקן פון אמעריקע געלט די זעלבע האבן זיי געזאגט יעצט מיט מיליטער די ווילסט נישט מען זאל גיין אין מיליטער פיין נעם מיר דיך נישט נעמען אבער די וואס זענען מסכים צו גיין די שטער אונז נישט מיט אנדערע ווערטער יענער זאגט ער וויל גיין מען לאזט אים גיין. קומען זיי צוריק מיט יוניפארם, אנגעטוענערהייט, שרייט מען ווען נישט דו, דו ביסט די גאנצע שולד ווייל דו געבסט דיך אונטער פאר די ציונים, און מען ווארפט זיי נאך שטיינער. שרייט די מיליטער, דאס בין איך שוין נישט מסכים, ווילסט נישט גיין, גיי נישט, גיי יא, שטעל דיך אויפן קאפ, אבער שטער מיר נישט מיין ארדענונג אין לאנד. און דאס איז וואס מען טוט די גאנצע צייט. קומען אפאר חברה פון אלט ירושלים.

נישט דער משוגענער משה פרידמאן זאל פירן א שטאט. עניוועי, איז אויך אריינגעקומען די נאמען פון דעם בחור וועם מען האט געטראפן פארברענט, ער הייט ער הייסט משה חיים חלפון, חלפון, ח ל פ ו ן, זיין טאטע הייסט בנימין חלפון, ער וואוינט אויף אבן גבירול צוועלף אין בני ברק, ס'איז שוין דא אין אלע ניוזפעיפערס מעג איך עס שוין זאגן. כ'האב ענק אויך געוואלט זאגן א אינטערעסאנטן געדאנק וואס כ'האב עס געזאגט און מענטשן זאגן ס'איז זייער גוט, די אראבער נעמט מען נישט אין מיליטער, פארוואס זאל מען נעמען ישיבה בחורים אין מיליטער? ווען אונז וואלט מיר באמת געפירט זיך לויט אונזער הייליגן רבי'נס שיטה, אזוי ווי כ'האב פריער געזאגט אז די רבי האט אונז אראפגעברענגט אזא שיטה קעגן ציונות וואס דאס וועט נאך אסאך גוטס טוהן פאר די וועלט, ווען אונז וואלט מיר אויכעט נישט עמטליך וואלט מען נישט אנערקענט ארץ ישראל. וואלט מען דאך מורא געהאט אונז צו נעמען אין מיליטער, ווייל מען וואלט מורא געהאט אזוי ווי דעם אראבער נעמט מען נישט, מען נעמט נאר די דרוזים. נאר וואס, זיי האבן זיך אזויפיל געלעקט, האט מען אזויפיל געלט פון זיי גענומען, אז זיי טענה'ן אויב אזוי קומט שוין אין מיליטער אויך. ס'איז אלץ קעגן די שיטה פון אונזער הייליגן רעבן, דער רבי האט אונז געלערנט מען זאל מאכן התבדלות אונז אונז האמיר דאס נישט געטון אונז זעמיר געווען קלוגער פון אים, אפילו די בחירות וואס ער האט גע'אסר'ט די מיט א מיט א ווארט וואס דאס האט געהייסן ויהרג ואל יעבור. האט מען אים פארדרייט די קאפ אבער די עירי' ס'איז יא און ס'איז אנדערש און דארט איז נישט קיין הנהגה מיט א מעשה א בוידעם און די רבי האט עס מתיר געווען. ס'איז ממש א שאנדע וואס דא איז געווען. ווען די רבי האט ארויסגעגעבן זיין הייליגן ספר ויואל משה האט די רבי געשריבן נאך צוואנציג אדער דרייסיג בלאט, כ'ווייס נישט פונקטליך וויפיל, און דארט איז געשטאנען, טאר זיך נישט משדך זיין מיט אגודה מיט אגודיסטן, זייערע טעכטער זענען אזוי ווי בת עכו"ם און זייער. ברויט איז אזוי ווי פת עכו"ם און זיי זענען נישט באגלייבט אויף שחיטה אויף גארנישט, ס'איז זייער זייער א שארפע ויואל משה געווען, נו דער רבי האט דאך געהאט אסאך מענטשן זיי האבן דאך אים נאכגעקוקט טריט ביי טריט, זענען געגאנגען און זיי האבן געבעטן דעם רבי מען זאל נעמען א הסכמה, זיי האבן געוויסט אז אויב נעמען א הסכמה וועלן די רבנים דאס נישט מסכים זיין, האט דער רבי געזאגט איך זוך נישט קיין הסכמה, איך בין נישט מחדש דא חידושים, איך זאג דעם דעת תורה מיטן חורבן הדור. האט מען גענומען, מען האט געבעטן ביים רעבן אז א מענטש שרייבט אליין א ספר דארף האבן איינער זאל עס איבערקוקן, האט מען גענומען די פיר מייזעלס ברידערס, דער סארוואשער, דער אויווארער און די אנדערע צוויי, און מען האט געבעטן אז זיי זאלן עס איבערקוקן, מען האט צוזאמען ארויסגענומען די אלע ווילדע שטיקלעך, שפעטער ווען ס'איז געשען דער שידוך פון וויזשניץ, געווען דער שידוך ר' משה'לע מיט. דעם סיגעט'ער האט די רבי אריינגערופן די רעבעצן האט ער געוויזן מיטן פינגער דו ביסט שולדיג אויף די אלע זאכן ווייל זי האט אנגעדרייט זאל נישט ארויסגעבן דעם ספר אליין ווייל זי האט מורא געהאט זיי האבן דאך אלץ מורא אז די גדולי ישראל פארן שלעכט. און די רבי האט דעמאלטס געזאגט אויף די מייזעלס ברידערס הני עכברי רשיעי נינהו די מייזעלס די מייז זענען רשעים ס'האט דעם רבי מורא'דיג געקרענקט דער שידוך ער האט עס נישט אויסגעהאלטן. ס'האט אים געקרענקט בכלל, ס'דא וואוילע אידן דארף זיך משדך זיין מיט מענטשן וואס גייען צו די בחירות, סאו אונז קורץ קעפיגע חברה האבן נישט פארשטאנען אונזער רעבן, אונז האמיר געטרייט מסביר זיין און ממתיק זיין, און די רבי איז א ווילדער מענטש, און די רבי אהער די רבי אהין, די רבי איז זעהר א געלאסענער מענטש געווען. ווען אונז פאלג מיר אים ווען הונדערט פראצענט וואלט מען היינט נישט געהאט קיין פראבלעם מיט מיליטער צו נעמען בחורים אין מיליטער אזוי ווי מען נעמט נישט אראבער וואלט מען געזאגט אין כנסת מען קען נישט נעמען יודן זיי זענען אנטי איזריעל כ'האב מורא מ זיי קענען נאך שיסן דעם אייגענעם סאלדזשער א יודישן סאלדזשער נאר וואס אזוי ווי די נביא וויינט איך האב ענק געגעבן שיינע קוועלער וואסער און עטץ האטס געזוכט בורות נשברות יעצט האלטס זיך מיט די בורות נשברות. יעצט איך גיי ענק זאגן די בעסטע ראיה אז מיט שלום העט מען בעסער אנקומען, דער גערער רבי איז איינער פון די מאוסט פאוערפולסט פיפל אין ארץ ישראל, ער מסתם דער צווייטער אדער דער דריטער אדער דער פערדער גרעסטער טעקס פעיער אין די מדינה, א איד מיט פאוער, געלט, ער האט חסידים, ער האט ען איקאנעמי, די כנסת רעכנט זיך מיט אזא מענטש, און איך האב געזאגט אין איינע פון די מיינע פריעריגע האטליינס, מילא דער בעלזער ווער קומט, קומט ער נאך געלט, דער באיאנער רבי קומט נאך געלט. מען האט זיי געקאט די תקציבים, אבער גערער רבי זאל קומען און ער זאל זיך שלאגן מיט די מדינה, איטס אנהערד אף, ער האט דאך זיינע בעסטע ידידים דארטן, ער האט פרוש, ער האט די אלע מענטשן, דאס איז זיינע מענטשן, ער האט נישט קיין מורא פאר דעם ראציגן דארטן לפיד, דעם אפיקורס, דעם כופר, ווען די פרומע נעמען זיך צוזאם. האבן מיר יעצט נישט קיין פראבלעם, נישט מיט מיליטער, נישט מיטן צושניידן די תקציבים. ווי האט מען דען נאך געהערט אין די וועלט ווי א חבר הכנסת שטעלט זיך אויף אין פאבליק און טוט אזוי אראפשלעפן די פרומע? דער לפיד רעדט דאך אויף די פרומע אזוי ווי די נאציס האבן גערעדט אויף די אידן אין דייטשלאנד, און אז ער קען ווייטער זיצן אין כנסת, איטס אנבעליוועבל. ס'איז געווען איינער פון די חברי הכנסת האט זיך צוגעבינדן מיט א קייטל צו ווייזן אז מען בינדט אונז מיט קייטלעך. האט מען אים געמאכט א גאנצע משפט, ס'איז דא אזא עטיק קאמיטי פון די כנסת, האט מען געמאכט א גאנצע קאמיטי צו מ'זאל אים נישט ארויסווארפן, כ'מיין ס'איז געווען אייכלער האט זיך צוגעבינדן, ס'איז נישט קיין חילוק ווער ס'איז געווען, אבער מען לאזט אזא הפקר יונג לפיד אזוי רעדן? האב איך דאס געטענה'ט, דיין פראבלעם איז נישט אין אמעריקע, דיין פראבלעם איז ביי דיר אין כנסת, ער העט נאך אזוי דרײַ יאר העצן אויף די פרומע, העט מען גיסן פרומע בלוט, אידיש בלוט אינמיטן די גאס, דאס איז דאך די די די ספרדישע מענטאליטי ארבעט אזוי, מ'הייט. מהעצט אן גייען זיי הרג'נען דעם פרעזידענט, און אום פאר איך דאך נישט אויף אמאן אויך נישט, קומען דא עפעס א פרומער, אזא פון די לג לג רבנים'ס חסידים, און זאגן אז נחום ראזנבערג רעדט מנוולות און הרג'ט אפ די יוגנט, און עט אנרייצן א ספרדי כאפט ער א מעסער און הרג'ט דיך אפ, סאו בכלל פארשטיי איך נישט וויאזוי מען לאזט עס צו די גאנצע צייט, ווען איך וואלט געווען אין כנסת איך וואלט געווען פון די נאנטע מענטשן דארטן אין ארץ ישראל פון די פארלעמענט זיצערס, איך וואלט אים דעם פיסק פארשטאפט מיט סויער אוגערקעס. באט עניוועי, קיינער הערט נישט, נאו איטס נאבאדי'ס דיעל, נאבאדי ריעלי וואריס, באט עניוועי, לאמיר יעצט גיין ווייטער, סא עטס האלטס אז די גערער רבי האט גענוג פאוער איבערצודרייען די גאנצע זאך? הונדערט פראצענט אז ער האט, די פנים אויף עס אויסשיבן נאך אויף צען יאר צו צוואנציג יאר קען ער איז זיכער, יעצט וויל איך ענק זאגן א מורא'דיגע זאך, דאס מיטן גערער רעבן דאס איז פילאסעפי, יעצט וויל איך ענק זאגן אן אמת'ע זאך, נישט פילאסעפי, מען האט יעצט געפעסט א לאו אז די אלע ליבאביטשער זענען פטור צו גיין אין מיליטער. יעדע רבי וואס עס שטעלט אפ א מענטש אין די גאס און פרעגט אים הנחת תפילין היום האסט היינט געלייגט תפילין? התפללת היום האסט היינט געדאווענט? דעס איז אזוי ווי א שירות לאומי, דעס איז גענוג גוט פאר די גאווערמענט אז דו טוסט א ארבעט וואס דו טוסט ווי מען זאגט ער געבט מארעל סופארט פאר די איינוואוינער פון לאנד, האט יעצט געפעסט א חוק אז אלע מישענעריס די חבדסקע וואס זיי גייען ארום און פרעגן האסט געלייגט תפילין צו כדומה? דארפן נישט גיין אין מיליטער. איך טריי ענק מסביר זיין אונז האמער אזויפיל כוחות עטס ווייסט אפילו נישט. אונז זעמער נאר נישט באחדות. אהרן איז תופס מעשה אבותיו בידיו ער לויפט פראטעסטירן אזוי ווי די רעבע זכרונו לברכה ער כאפט נישט אז ער איז א געלעכטער ער איז א דזשאוק דעם רעבן זכרונו לברכה האט מען אין כנסת געגעבן כבוד. דעמאלטס נישט מער געדאכט ווען דער רבי איז נישט געזונט געווארן תשכ"ח, איך בין געווען דעמאלטס אין ארץ ישראל איך האב געלערנט, שטעל דיר פאר איז אריין געקומען און מען האט אפגעשטעלט דעם כנסת אינמיטן א דיון מען האט געזאגט ס'איז געקומען א בשורה אז דער הייליגער רבי האט באקומען א סטראוק האט מען אפגעשטעלט דעם כנסת אינמיטן די ישיבה און איך געדענק נישט ווער ס'איז דעמאלטס געווען צו ס'איז געווען גאלדע מאיר צו ווער האט געגעבן א זאג פאר מנחם פרוש פון די אגודה דו ביסט דאך אן ערליכער דו ביסט פון די עלטערערע דא דו זאג א קאפיטל תהילים, און מ'האט געזאגט א קאפיטל תהילים למנצח מזמור לדוד יענך השם ביום צרה, מ'האט געזאגט א פסוק און יעדער האט נאכגעזאגט, יעדער ווער ס'האט געקענט, נישט יעדער קען דאווענען דארט, האט מען געפרעגט ביסט משוגע דו שטעלסט אפ א ישוב אין כנסת פאר דעם מענטש וואס ער פייערט קעגן אונז, האבן זיי געזאגט דער מענטש איז אן ערנסטער מענטש, וואס ער פייערט, ער גלייבט עס בשיטה, ער איז נישט קיין געפאפטער און מ'קען אים נישט קויפן פאר געלט. ווען די פרייע וואלטן ארויסגעזען אז די פרומע זענען אזאלעכע ערליכע אזוי ווי לכל הפחות וויפיל די ליובאוויטשער זיי גייען ארום מיט מסירות נפש ווי דו ווילסט קומען זיי אן הנחת תפילין היום האסט היינט געלייגט אנגעטון תפילין האסט היינט געדאווענט טאמער נישט זאג יעצט שמע ישראל ס'איז אנבעליוועבל ווען אונז קעמער זיך צוזאמען נעמען וואלט קיינער נישט געקענט אויף אונז שולט זיין נאר וואס יעדער איז א חכם דער גייט נישט מיט דעם שטיינמאן רעדט נישט מיט דעם.

איז ער געגאנגען וויזיטן יענעם פון ארץ ישראל, און געפארן מיט אוטובוסים, אבער ווי האט ער געזאגט דער שפיצער האט געזאגט דא פארן רעבן, פארן סקווערע רעבן, דער רעבע האט אים געזאגט דעם שפיצער, דעם בחור וואס האט איינגעזעצט אויף זיבן יאר פאר דעם רעבן שייגעצ'דיג, זאגט ער אים דארפסט דיך נישט זארגן, דער אייבישטער איז דא מיט דיר, דער אייבישטער איז דא לעבן דיר, זאגט דער רעבע איך זארג מיך נישט צו דער אייבישטער איז לעבן מיר צו מיט מיר, איך זארג מיך אז דו זאלסט זיין דא לעבן מיר, איך ברויך נישט דעם אייבישטן דא זאגט ער. איך דארף דעם אייבערשטן אויף איבעראל, אבער נישט דאס איז מיין חיזוק, מיין חיזוק וועט זיין ווען איך וועל דיך האבן לעבן מיר, און דאס איז וואס אונז טוהן מיר, אונז זעמיר אזוי מעסט אפ, צעדרייט און משוגע אויף טויזענט, און דאס הרג'ט אונז אוועק פון אלע זייטן, ממש איטס קילינג אס און טערינג אס אפארט, אונז דארף מיר זיך צאמנעמען, אונז דארף מיר זאגן פאר די מדינה, הער אויס, איך ווייס וואס עטס ווילטס, עטס ווילטס אז מען זאל נישט נאכווארפן שטיינער פאר די בחורים וואס זיי קומען מיט יוניפארם, איך ווייס, און ענד סאו מען מוז אויספירן אז יענער וויל גיין צי ער האט נישט קיין רעזיסטענס ער זאל האבן א וועג ארויס ווייל ס'איז נישט דא נעבעך וועם צו בעטן א טובה דאס איז דאך אויך די זאך איז דען דא וועם צו בעטן א טובה א ישיבה בחור ער וויל נישט גיין אין מיליטער און ער איז פון א קליינע ישיבה נישט די סופער פאוערס האט ער נעבעך נישט וועמען צו בעטן אגב פאלט ער דורך גייט ער אין מיליטער נו וואס קען מען אים טון אז דו גייסט אים נאך נאכשרייען דאס האט ער זיך דאך געטון דא אויך דאס איז דאך הערשל קלאר'ס מעטאדע. ער גייט דא נאכשרייען מענטשן, שרייט ער נאך פאר דעם אין סאטמארע בית מדרש, מענדלאוויטש, און פאר דעם און פאר יענעם, איך גיי אין די גאס שרייט מען מיר נאך, ווער ביסטו זאלסט מיר נאכשרייען? איך בין א סיטיזן אין די יונייטעד סטעיטס, איך האב מיט דיר גארנישט, די פעקט וואס דו האסט דיך אויך דא באזעצט פונקט ווי איך מיינט נישט אז דו ביסט באלעבאס. צעהלים רב האט ער שלעכט אויסגעלערנט, ער האט געלאזט מען זאל אים צונעמען אלע הכשרים, אבער סאטמאר האבן אים געוויזן דעם וועג. ער וועט דארפן זאגן ניין, איך פייף ענק אן, איך גיי ווייטער אן. נאר וואס, ס'געווען אן אלטער צעבראכענער איד, קיין קינדערלעך האט ער נעבעך נישט געהאט, נישט געווען שוין פאר וועם זיך צו שלאגן, ער האט שוין געזען ווי ס'איז נוטה לצל העיר, האט ער געלאזט מען זאל אים אונטערברענגען. דורך אפאר שקצים וואס זענען געקומען דא אויף אמעריקע, וואס אינדערהיים זענען זיי געווען מגלה עריות, און איבערגעלאזט גאנצע שטעט מיט ממזרים, אזוי האבן זיי מיר אליין געזאגט, איינער פון די חשוב'סטע אידן, האט מיר געזאגט, נחום, איך האב איבערגעלאזט א דארף מיט הונדערטער ממזרים. מיט יעדע שיקסע האב איך געהאט צו טון, איך האב געהאט פינעף קינדער. איינער וואונדערט זיך אויף וואס דער אייבשטער האט געברענגט א היטלער, און די גמרא זאגט, די מ פ תנ ו עלי' אי ערגעץ אין ד ל, אנפאנג ל דאכט זיך מיר, זאגט ער פרק ל, דעם טעם פארוואס יעדע פערציג פופציג יאר איז דא א מלחמה, צו הרג'ענען אלע ממזרים זאלן זיך נישט אויסמישן מיט כלל ישראל. עניוועי דאס איז נישט קיין ממזרים ס'איז נאר א בן הגוי אבער קען זיין ער האט געוואוינט מיט אשת איש אויכעט סאו דאס זענען די זאכן וואס אונז דארף מיר וויסן יו העוו טו קאמפליי וויט די גאווערמענט שטער זיי נישט דער בחור'ל וויל גיין אין מיליטער ער פילט דאס איז זיין תכלית שריי אים נישט נאך אין די גאס טאמער איז ער א בחור וואס האט נישט געקענט זיך ארויסדרייען שריי אים נישט נאך אין די גאס נחום ראזענבערג איז אייך גארנישט שולדיג אז כ"ק די אלע רבנים מיט אזאלעכע שלום שניצלערס מיט אזאלעכע ברוך מרדכי'ס. מיט אַזעלכע נחמיה וועבערמאַן האָבן זיך נישט געקענט האַלטן די ערווה בײַ זיך. איך בין צו דעם גאָר נישט שולדיק. איך האָב נאָר גערעדט דערפון, דעטס אָל. סאָו, דער'ס נאַטינג ראָנג וויט דעט. דאָס טאָר מען שוין אויך נישט? מ'דאַרף זיך טאַקע לאָזן? ס'האָט געדאַרפט טאַקע זײַן, אַז הײַנט זאָל נאָך נחמיה אָפּערעיטן מיט זײַן שותף יגן, וואָס איז אַנטלאָפן אויף מעקסיקאָ? נאַ-נאַ-נאַ-נאַ-נאַ, דעס, דעס, דעס איז מען שוין נישט מחויב צו לײַדן. מען האט דיך נעבעך מאנס געווען, מען האט דיך געטריעטעד שלעכט וועגן זנות וועגן אלעס, העי וועיט א מינוט, אבער שרייען קענסטו דאך. ס'איז געווען אמאהל באשריבן פון ר' חיים בריסקער איז פארשריבן אז ווען קומט עפעס א איד און קומען פרעגן אמאהל א שאלה אויף א טשיקן האט ער געזאגט דו זאלסט עס נישט עסן זאלסט געבן פאר דיינע קינדער איז די בריסקער רב'ס זון האט אים זייער געארט ער האט עס נישט אויסגעהאלטן. ס'הייסט עס געבן פאר די קינדער וואס די קינדער איז נישט מחויב פונקט אזוי צו עסן גלאט כשר ווי דער טאטע? וואסערע מין סאלושען איז דאס? איז ר' וועלוועל האט עס נישט אויסגעהאלטן אבער האט גארנישט געזאגט זיין טאטע געווען רבי חיים דער גרויסער רבי חיים ווער ווער האט אים געקענט דען זאגן וואס צו טון? איין טאג איז מען אים געקומען זאגן אז אין עפעס א שטאט האט אפגעברענט די שול און אלע פינף ספרי תורות האבן מיטגעברענט און מען גייט פשוט נאך געלט מען וויל דער רב זאל געבן א כתב אז מען זאל קענען צוריק מאכן די ספר תורות, מען זאל קענען שרייבן נייע ספר תורות. ווען רבי חיים האט עס געהערט האט ער גע'חלש'ט, און געדויערט א פאר א האלבע שעה צו א שעה ביז מען האט אים דערמינטערט. פרעגט אים דער זון, דער טאטע פילט זיך נישט גוט? זאגט ער, ניין, איך האב געהערט אז פינף ספר תורות האבן זיך פארברענט, האב איך גע'חלש'ט, כ'האב'ס נישט אויסגעהאלטן. האט זיך אנגערופן ר' וועלוועל יעצט פארשטיי איך שוין פארוואס דער טאטע האט אמאל גע'פסק'נט אז פאר די קינדער מעג מען עס געבן, זעסטו איך האב נישט גע'חלש'ט. קינדער זענען קיינמאל נישט אויף אזא מדריגה ווי די גרויסע צדיקים, ס'איז די זעלבע דא אויכעט. די חברה קומען אן, זענען געגאנגען אין מיליטער, ווילסט דיך שלאגן מיט די רעגירונג? זיי האבן צייט און כח, דעי וויל מעס יו אפ סאו בעד, וועסט דיך נישט קענען אפילו ארויסדרייען, סאו דאס איז וואס מען דארף טון, מען דארף נעמען די אלע ערנסטע כלל טוערס, און נישט קיין רבנים, אזוי ווי עדין שטיינזאלץ זאגט, די רבנים האבן געלערנט אויף א געלעכערטן פליגל, מיט א צ ד, מיט גוט צימעס א גוטן, די זענען נישט קיין פירער, דא דארף מען האבן פירער, מנהיגים. יעצט לאמיר זאגן אייכלער, די אלע פרומע, דער מאזעס, מנחם מאזעס, די אלע פרומע קומען דאך שליחות פון וועם? מאזעס קומט פון וויזשניצער רעבן און אייכלער קומט פונעם בעלזער רב. די אלע האבן נאר געלערנט אויף א צובראכענעם פליגל מיט א צובראכענעם פיסל, די אלע זענען נישט קיין פאליטישאנס. יעצט, דער בעלזער רב איז אסאך א גרעסערע פאליטישאן ווי ר' סרול, דאס איז קלאר. סרול, דער ישועות משה'ס זון, איז נישט דער גרעסטער חכם. ער איז אן ערליכער, איך זאג נישט, יא, ענוותנותו של זכריה בן אבקולס חרבה בית המקדש, ס'איז דא אזא בחינה אויך, אבער נעווערדעלעס, הע הע, איך מיין, ס'דארף זיין פאליטישאנס, ערנסטע מענטשן, וואס זאלן פארשטיין וואס דער עולם וויל, און זאל זאגן פאר די הערשעלע קלאר'לעך, די רופט מען דארט אן די סיקריקים, ליסן, אונז ברויך מען דיך נישט, דו האסט גארנישט צוגעהאלפן פאר אידישקייט, חוץ דעם וואס דו האסט אראפגעגנב'עט דא געלט פון יעדן. און דו פירסט אונז שולל, אונז וויל מען מיט דיר נישט האנדלען, און איף יו קענט דו דעט, דעמאלטס גייטס טאקע אלע אין מיליטער, שמד'ט ענק חלילה אלע אויס, ביקאויז דעטס די ענד וואס דאס וועט זיין די ענד אוו די דעי וואס איז געשען מיט די אלע וואס גייען אין מיליטער, ס'איז דא אזא מין שנאה אין ארץ ישראל פון די פרומע און די פרייע, עטס ווייסט אמאל ווען איך האב דארט געלערנט. דער מילער איך פלעג פארן יעדעס יאר אויפן לג-בעומר, אויף מירון איך פלעג פארן צוויי דריי מאל א יאר, איך פלעג אלץ זאגן, די היימישקייט, אפילו די פרייע וואס געבן אפ כבוד פאר די פרומע, דאס איז נישט דא אין די גאנצע וועלט, דאס היימישקייט איז געווען איין לאנד איין פאלק, כאטש יעדער איז געווען, דער איז א ציוניסט, דער א מזרחי'סט, דער איז א סאטמארער, היינט איז די שנאה אזוי גרויס פון די פרומע ביז די פרייע, פונקט אזוי ווי אין אמעריקע די רעדנעקס מיט די אידן, זיי וואלטן דערהארגעט אלע אידן. און אז מ'האלט שוין ביי אזא מדריגה זעמער אויף גרויסע צרות. און זאלסט געדענקען נאך א זאך. דער ספרדישער איז א ווילדע חיה, א פרענק. ער איז געגאנגען הרג'ענען פריים מיניסטער. עכ, אז ער קען אריין קומען אין א שול און אויס הרג'ענען אפאר חברה אויכעט. יור נאט טאלקינג אבאוט פיפל וואס זייער שכל, מח שליט על הלב, יור טאלקינג אבאוט פיפל וואס זייער געפילן איז שליט אויף דעם גוף. און ווען עס כאפט אן אז דאס איז גאר א מצוה. דערהארגענען מענטשן אויך. סאו דערס א לאט אוו טינגס טו בי סטרעיטענד אוט רבותי. יעצט ס'איז דא אין כנסת איז דא א איד וואס ער איז די דעפיוטי רעלידזשעס סערוויס מיניסטער ראביי אלי בן האדאן ער שרייט אז מען דארף געבן פאר די רבנים א כח אז זיי זאלן קענען אינפארסן קאושער פוד לאוס זיי זאלן קענען גיין אין יעדן סטאר ער זאל עס קענען אינפארסן מילא אז ער זאל עס קענען אינפארסן עס זיין מער כשרות אין די שטאט. ער זאגט אויכעט אז זיי זאלן קענען האבן מער א כח אויף גיטין מיט קידושין.
איך ווייס נישט, באמת זעט אויס אז דער איד ארבעט נישט מיט א פול דעק אוו קארדס, ווייל טאמער ווייסט ער וואס די רבנים האבן אפגעארבעט א חורבן מיט גיטין און קידושין, ס'איז ממש א שרעק. ס'איז יעצט ארויסגעקומען נאך א ספר, אין דעם ספר שטייט קלאר א בירור, אז די אלע גיטין וואס איז געווען געמאכט, און ס'איז געווען געמאכט שלא כהלכה, די אלע גיטין איז א גרויסער און אן ערנסטער פראבלעם. און ס'זענען אלע ממזרים. א דאנק דעם אייבערשטן אז ס'איז דא דער ווי איצעלע פימפ רופט אים דער שטריימל מאכער, איצעלע פימפ, הע הע, און ס'איז דא דער געשטעטנער הרב געשטעטנער וואס האט יארן זיך געקעמפט אויף קעגן דער זאך וואס ער איז געווען ממש אחד היה אברהם, ער האט געהאט אביסל א בעסערע מעלה פון מיר. אַז ער האָט וווּ צו דאַווענען, האָט מען געזאָגט, ער האָט אַ שול, ער גייט אַרײַן, ער שטופּט זיך נישט, ער דאַוונט זיך אָפּ און ער גייט ווײַטער, האָט ער די מעלה מער פֿון מיר. אָבער זיי האָט נישט געבאָדערט אַזוי ווײַט די גיטין, ווײַל זיי האָבן עס געהאַט אַזוי אין די הענט, אַז זיי האָבן נישט קיין מורא געהאַט. ווער האָט געקענט זאָגן פֿאַר רב וואָלמאַרק וואָס צו טאָן? קיינער נישט. ווער האָט געקענט זאָגן פֿאַר דעם רב עפּשטיין וואָס צו טאָן? אויך קיינער נישט. זיי האָבן געמיינט, זיי וועלן עס קענען טאָן ביז משיח קומט. דורך א נס האָבן זיי געזען גראָד אַז זיי פֿאַלן אויף די נאָז, האָבן זיי עס געטרײַט, ווי מע זאָגט, צו פארגלעטן, אבער למעשה איז עס א גרויסע זאך אז ער האט זיך אליין געשלאגן און ער איז אנגעקומען ווי ער איז אנגעקומען, מען דארף פאר אים אלע מכיר טובה זיין, שוין, אויפן סאטמארע נוסח, מען דארף אים אריין גיסן בליטש אין די אויגן אריין, עניוועי, סאו דער רב וויל נאך געבן פאר רבנים נאך מער פאוער? הא, השם ישמרנו, יעדע רב דא דארט דעם ראביי רל פג.

שמואל ראבינאוויטש, ער איז די רב פון די כותל, ער האט א טאטן וואס ער איז א דער הויפט פון, ער איז א חבדסקער חסיד, ער איז דער הויפט ראש בית דין פון די אפיציעלע שטאט פון ירושלים, די ראביניקעל קאורט, און ער הייסט ראביי חיים יהודה ראבינאוויטש, בקיצור יעצט האט מען אים געכאפט, מען האט געענדיגט אן אינוועסטיגעישן אויף אים. און מען האט אים געכאפט אזוי, ער איז געווען ביזי מיט אלע מיני שייגעצשטיק, מיט הכשרים, מיט גניבות, מיט גזילות, מיט דין תורות, מיט גיטין, מיט קידושין, מיט וואס דו ווילסט הערן, איך געדענק אים האט ער אביוזד זיין פאוער, און ער איז געווען אן אבסטראקשען אוו דזשאסטיס. דאס איז דער איד וואס ער הייסט ראביי חיים יהודה ראבינאוויטש. איר שטעלט'ס ענק פאר. הע, דאס איז רבנים? ווען אונז זאל מיר געבן יעדן לאקעל רב ער זאל האבן אן אטארעטי? איר ווייסט וואס דא וועט זיין? הע, איך קען ענק אפילו נישט, איט איט דאזנט איווען ענטער מיי מיינד. סאו זע איך האלט מען טאר זיי נישט געיבן קיין שום מין פאוער. קוק וואס זיי האבן געטון דא, אַכט און דרײַסיק שקצים רבנים, עלף פון זיי האבן א היסטערי פון צו זיין א פעדעפייל, און זיי גייען אונטערשרייבן אויף יענעם. אויף יענעם איז גרינג אונטערצושרייבן. זיך האלטן די ערווה ביי זיך און נישט נאכלויפן אן אשת איש ווען זי קומט פרעגן א שאלה אויף הלכות נידה, האט ער נישט געקענט. אבער זיך אויף יענעם צו פארלייגן, דאס קענען זיי. ניין ניין, מען דארף זיי אונטערברעכן. דער זוהר זאגט, ווי לאנג די ערב רב'ים זענען שולטים, זענען זיי רעגירן אויף כלל ישראל, קען משיח נישט קומען. און דאס האמיר אונז היינט ליידער דערלעבט. ס'איז דא אין ארץ ישראל. איז יעצט אויך ארויסגעקומען אז די רבנים זענען קאראפטעט, חברה קדישא אויך אין ארץ ישראל, ביטוח לאומי איז אזוי ווי דא סאשעל סעקיוריטי גיט יעדן א קרקע, זיי פלעגן עקסטרא גנב'נען געלט, זיי האבן געזאגט יא א קרקע, איך גיי דיך לייגן לעבן דעם וואס איז נישט געווען קיין שומר שבת, אה דו ווילסט האבן א שיינע קרקע, ווילסט זיין א שיינער איד, יא פאר דעם דארף מען באצאלן א פרייז. פלעגן נעמען טויזנט, פופצן הונדערט, צוויי טויזנט, צוויי האלב, פינף טויזנט אונטערן טיש. ס'איז דא אין תל אביב איז דא א גאנצע חברה קדישא וואס ווער ס'האט דארט געארבעט האט געענדיגט זייער מיאוס סאמטינג דעי מאסט האוו דאן ווערי בעד זיי זאגן אלע געטוהן האבן זיי כל דבר אסור אז זיי זאלן ענדיגן אזוי מיאוס איינער האט געענדיגט כ'קען אפילו נישט נאכדערציילן אלעס וויאזוי זיי האבן געענדיגט קיינער איז נישט געגאנגען אין קבר גראד מיט די גלייכע גלידער, צושניטן, צוהארגעט, אפערעישאנס, הארץ אטאקס, סטראוקס, יונגע מענטשן, פארוואס? עץ שפילט'ס ענק ארום מיט טויטע, און מען קען זיך נישט מיט יעדן ארומשפילן, איז במילא טאר מען נישט געבן פאר די שקצים קיין שום מין כח, יעצט דער זעלבער פורוש. איז דא די יעצט צייט פון געווען אין ארץ ישראל, ס'איז געווען א פעדעפייל וואס מ'האט אים איינגעזעצט אויף אסאך יאהרן אין תפיסה, איז מאכט ער יעצט א בת מצוה, די פרומע וואס זיי הערן אויס און זיי ווייסן נישט וואס דאס הייסט א בת מצוה, וועל איך ענק זאגן, די מיידלעך זענען דזשעלעס אז פארוואס מאכט מען פאר די יונגלעך א גרויסע בר מצוה א פארטי און פאר זיי מאכט מען נישט, איז דא מאכט מען א בת מצוה די מאדערענע, א פנים. האט ער געבעטן דער איד. ביי פרוש און קאנעקשאנס אז מ'זאל אים ארויסלאזן, זאל אים ארויסלאזן פאר די בת מצוה, ער האט א היסטערי, ער איז שוין אוועקגעלאפן אפאר מאל פון די פאליס, און ער האט א היסטערי אז ער האט שוין נישט נאר איינעם געטאטשט, ער האט א זעהר א שלעכטע היסטערי, האט די גאווערמענט אים ריפיוזד. ס'איז אבער א שאנדע, דער פרוש האט אזא לאנגע בארד. עה עטס נעמען די בארד לאמיר זאגן פון ר' בנימין הערש בערקאוויטש מאכט עס דריי מאל לענגער און צוויי מאל ברייטער אזא בארד האט דער פרוש און ער איז א חבר הכנסת ער גייט בעט מען זאל ארויסלאזן א פעדעפייל צו א בת מצוה ס'איז דאך אנבעליוועבל דו וואלסט דאך דאך ווען געדארפט שטיי שטיין פעסט און זאגן ניין ער איז א חזיר איך האב נישט מיט אים גארנישט נאר אזוי זעמער אונז.

דאס איז משמרת הצניעות, דאס איז די אנדערע מוסד וואס געבט אבאכט אויף אידישקייט, דער משוגענער לוילני און הערש האט ער עס נישט געפירט אויך נישט, סתם ער עקסטארטעט געלט און אלע רבנים זענען געזעסן און צוגעקוקט וויאזוי דאס ארבעט, סא וואס קלערט איר? ס'איז נישט אנבעליוועבל? אזוי לערנט זיך אונז די גמרא מסכת סוכה דף לא עמוד א'. לא מצא אתרוג, ווען איינער טרעפט נישט קיין אתרוג, זאגט די גמרא, לא יביא לא פרוש ולא רימון ולא דבר אחר, זאל ער נישט אריינלייגן דארט נישט קיין פרוש און נישט קיין רימון, ווייל דער פרוש איז א דבר אחר, א חזיר איז ער. יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז דא א מעשה וואס ווערט געברענגט אין די צייטונג, א, ס'איז נישט אין צייטונג, ס'איז אין דעם וואס איז נייעס, אז אין סקווער אין מאנטריאל איז געווען א יונגערמאן וואס איז געגאנגען אין מקווה, ער האט געזען ווי א איד פאלט צוזאמען, ער איז געווען א קאלעקטער, און אַ פּאָר מינוט שפּעטער, דער אינגערמאַן האָט זיך אױסגעטאָן, אָנגעטאָן און אַרױסגעגאַנגען. אַ פּאָר מינוט שפּעטער האָט מען געטראָפֿן דעם ייִד דערטראָנקען אין מיקװה. כ'װיל אײַך עפּעס זאָגן, עטס קענטס דאָך מײַן טיאָרי, איך בין דאָך אײביק אַן אַפּסײַד-דאַונער, יו נאָו מי. עטס װײסט, װאָס איז דאָ געװען? דער אינגערמאַן האָט אױסגעפֿעלט אַ פּאָר טאָלער, איז ער געגאַנגען און ער האָט יענעם דערטראָנקען, האָט ער געכאַפּט דאָס בערזל. ויהי בהיותם בשדה, ער האט זיך געזעהן אליינס, האט ער אים געמאכט די זאך. זאגן זאגט ער, ער האט געזעהן ער פילט זיך נישט גוט, ער האט מיט אים גערעדט, ער האט אים נישט געענפערט, איך ווייס נישט, ווען איך גיי אין מקווה, ליידער בין איך נישט זוכה צו גיין, מ'האט דאך מיך ארויסגעווארפן פון אלע מקווה'ס, אבער ווען איך גיי אין מקווה, און איך זעה א מענטש פילט זיך נישט גוט, די ערשטע זאך רוף איך אן די הצלה, אדער די מעדזשיק נאמבער, וואס איז עס? שידוכים! אה ניין ניין ניין, אנטשולדיגט, ס'איז ניין וואן וואן! סא איך ווייס באמת נישט וואס דער יונגערמאן פארקויפט אונז דא. איך האלט מ'דארף ארייננעמען די פאליס די די מאנטריאל קענעדיען פאליס איך ווייס וויאזוי זיי הייסן רא רויעל מאונט קענעדיען אר סי עם פי צו וויאזוי און מ'דארף אינוועסטיגעיטן דעם יונגערמאן ער האט געזעהן א שנארער א משולח און ער האט געוויסט קיינער וועט נישט דורש דמו זיין און דאס געלט האט ער געברויכט האבן האט ער אים דערטראנקען. איי'ם נאט סאו שור דעט די סטארי איז א הונדערט פערסענט טרו. און יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט דו זעהסט אז איך בין נישט אינגאנצען צודרייט ווייל איך זאג נישט ער האט אים מאלעסטעט. איך זאג ער האט אים דערטראנקען ווייל ער האט געברויכט די פאר דאלער. הו נאוס. איך זאג נישט זיכער. איך זאג ס'איז א חשד. שוין. יעצט וועל איך ענק לאזען גיין. דאס איז דער שיעור פון די וואך מיטן אייבערשטנ'ס הילף. און האטס אלע א פרייליכן שבת. די וואך גייט פרשת בוא. זייטס אלע געזונט.
טוב איך.